א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תזריע, שבת החודש, כ'האב שוין געמאכט מיין שיעור אזוי ווי איך מאך יעדעס מאל, עס קומט צו די לעצטע מינוט זאכן, קודם דער עולם וויל וויסן וואס איז געבליבן ביי ברוך מרדכי'ן אין קאורט, מ'האט זיך דארט ארומגעריסן, און מ'איז נישט געבליבן ביי גארנישט, עפריל דעם פֿינף און צוואַנציקסטן, דאס איז כ"ה ניסן, דאס איז דעם הייליגן דברי חיים'ס יארצייט, ס'איז זייער גוט אז ס'געפאלט זיך אויפן דברי חיים'ס יארצייט, ווייל ס'איז שוין דא פֿיר. דברי חיים'ס אייניקלעך וואס האבן מיר געשריבן אז זיי זענען וויקטימס פון דעם חזר ברוך מרדכי, סאו אפשר וועט זיך דער דברי חיים אננעמען פאר. כ'דענק ווען ר' שלמה'לע באבובער איז געקומען וויזיטן כ'מיין מבקר חולה זיין דעם העלמעצער רב, און דער העלמעצער רב איז שוין געווען עפעס צוויי דריי טאג פארן הסתלקות, עס איז געווען דאנערשטאג דאכט זיך מיר און ער איז אוועק פרייטאג צונאכטס, האט אים דער באבובער רב געזאגט ר' שלמה'לע האט אים געזאגט אזוי ווי איר האט דאך געבויעט אזויפיל מקוואות אויפן דברי חיים'ס נאמען, שיטת הדברי חיים, וואונטש איך אייך אן אז דער דברי חיים זאל מגין זיין אויף אייך, זיין זכות אז איר זאלט האבן א רפואה שלימה. און דער העלמעצער רב געענטפערט אזוי, איך בין אן אלטער קראנקער איד, כ'האב שוין כמעט חתונה געמאכט, קינדערלעך, באלד אייניקלעך, כמעט אלע, איך האב קענסער דורך און דורך, דאס איז נישט די ברכה וואס איך דארף, איך דארף א ברכה אז כ'וועל קומען אויף יענע וועלט, כ'דארף אנגעבן דין וחשבון, זאל דער הייליגער דברי חיים שטיין דארטן און זאגן א גוט ווארט פאר מיר. על כל פנים, האט ער דעמאלטס געזאגט אז ר' שלמה'לע באבובער האט געבויט פֿיר הונדערט מקוואות אויפן שיטת דברי חיים, האב איך דעמאלטס געזאגט אז דאס האט צו טון מיט די ד' מאות איש פון עשו הרשע, דאס איז געווען דער תיקון פאר די ד' מאות איש, דאס הייסט אז זיי זאלן נישט קענען שולט זיין, א מקווה איז דאך טהרה. על כל פנים, די זעלבע דא אויכעט, איך האף אז דער הייליגער דברי חיים וועט שטיין אין הימל און ער וועט זיך אויסוויינען דאס הארץ פון רבונו של עולם וואס מען טוט דא מיט זיינע אייניקלעך, א חזר ברוך מרדכי. יעצט, דארטן וואס זיי האבן זיך געקריגט, דארטן ווייסט קיינער נישט וואס זיי האבן געזאגט, און דאס ביסל וואס מען ווייסט, ווייס איך נישט וואס איך מעג זאגן און וואס איך טאר נישט זאגן, נאר אזויפיל ווייס איך, איין זאך האט מען גערעדט, זיי האבן געבעטן א דיעל, געבעטן א דיעל, זיי האבן געבעטן א דיעל טו טו סיקס, און איך מיין מען האט זיי געוואלט געבן פינף יאר מינימום און נאכדעם קען ער גיין אויף פעראול, ס'איז געווען דאכט זיך מיר ביז זעקס יאר, איך ווייס, איך בין נישט זיכער פונקטליך, ווייל דאס איז זאכן וואס איז נישט אין, עס איז נישט נאך אינדרויסן אין די גאס. אבער די דיעל איז געווען אז יעדער פאלט אריין מיט דעם, נעקסטע וואך קומט איינער און זאגט ברוך מרדכי האט מיך מאלעסטעד, איז שוין אלעס געשטארבן, ס'איז א סיעלד קעיס און א גוטן טאג האט די די עי געזאגט איך בין אויף דעם בשום אופן נישט מסכים, זיי זוכן נאך אין פעקט יעצט ווער וועם ברוך מרדכי האט מאלעסטעד, זענען געוואויר געווארן אז אין מונקאטש איז געווען א האלסעיל קלאב פון געי, מ'האט געטון אויף יעדן שטאק האט אן אנדערע חזר געאפערעיט, זיי ווייסן שוין היינט אלעס, יא זיי קאלן שוין ארום, נאכדעם איז געווען אז די גא זיי האבן געוואלט אז טו טו. טו סיקס יערס, און די גאווערמענט האט געזאגט אונטער פינף איז נישט דא קיין רעדע, נישט דא קיין רעדע, אז מ'ברויך וועט מען גיין דעם לאנגע וועג מיט אלע זיינע קינדער, מיט יעדער ווער ס'איז געווען דא אינוואלווד וועט מען אריין נעמען אין אין דעם געשעפט, נאכדעם איז געווען ווי ער זאל גיין זיצן, צו אין אפסטעיט, זיי האבן געוואלט ער זאל זיצן דא, האט די גאווערמענט געזאגט אונז האבן נישט קיין פאנדס פאר דעם. ער וועט גיין זיצן ווי יעדער גייט, און נאכדעם איז געווען וועגן אינטימידעיטן, דאס אלעס וואס מען האט אינטימידעיטעד די וויטנעסעס, מען האט זיי באצאלט געלט, די אלע זאכן האבן האט זיין לויער געוואלט ס'זאל ווערן אפגעקלינט, די גאווערמענט האט געזאגט נאו וועי, אונז זעמיר נישט מסכים צו דעם דיעל וואס מען האט געמאכט, און ס'איז געהעריג אינטימידעיטן און וויטנעסעס. סאו בקיצור מ'איז געבליבן ביי גארנישט, מ'איז געבליבן אז עיפריל פינף און צוואנציג גייט מען זיך נאכאמאל צאמקומען און מ'וועט זעהן וויאזוי די צדדים האלטן. דער דזשאדזש האט דארט געזאגט, דאס האב איך געהערט ווי ער זאגט עס, נאר איך ווייס נישט פונקטליך וואס מ'האט דארט גערעדט, אבער ער האט געזאגט איי טינק איטס א פעיר דיעל. עניוועי, וואטעווער איט איז ווייס איך נישט, אבער זעהט אויס אז דער דזשאדזש קען אויך באשטיין מ'זאל מאכן א דיעל. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג יעצט, ווייל מ'וועט זעהן וואס ס'וועט זיך אויסקאכן, ס'וועט זיך נאך אסאך אסאך. וואסערן אויסגיסן, איך האב געזאגט אז מען זאל אפקאלן דעם די עי, ס'איז דא מענטשן וואס האבן אנגעהויבן צו רעדן יעצט, מענטשן רעדן שוין, מענטשן האבן געזאגט דעם די עי זאכן, נאר וואס, איך וויל נישט זאגן נאך די נעמען, מען האט צוריקגעקאלט צום די עי אז דאס איז נאר סתם בלבולים, גוט, ס'איז בלבולים, איך ווייס, נחמיה איז דאך אויך געווען א בלבול, יעצט איז דא אסאך מענטשן וואס זיי קאלן מיך אפ ערנסטע עסקנים צו דאס וואס איך האב געזאגט אז פארקאש האט געזאגט ברבים, און כ'האב דערויף עדות אז ער האט קיינמאל נישט געוואוסט פון א דיעל פון פינף יאהר פאר נחמיה וועבערמאן, האב איך געזאגט מ'קען לכאורה מאכן א ריטרייעל פון דעם, ווייל ס'נישט דא אזא זאך אז א לויער זאל נישט איבערגעבן די אינפארמעישן, און חוץ פון דעם קען פארקאש פארלירן די לייסענס און גיין זיצן. קאלן מיך אפ די עסקנים צו ס'איז אמת, צו ס'איז אמת אז ער האט עס געזאגט, און צו ס'איז אמת מ'קען מאכן א ריטרייעל, זאג איך אים אזוי, די אלע זאכן דארפסטו פרעגן א לויער, איך בין נישט קיין לויער. איך דערצייל דיר א זאך וואס איך האב געהערט, און אויב מ'האט אים נישט איבערגעגעבן די ריכטיגע אינפארמעישאן, קען מען מאכן א ריטרייעל. קאלן מיך אפ יעצט רבנים, און מ'קען טאקע, און וואס גייט זיך, ליסן, דאונט יוז מי, איך בין נישט דיין שמאטע, איך בין אין חרם און איך ענטפער פאר קיינעם נישט, איך זאג אויפן האטליין וואס איך וויל, ענד יו דו די רעסט האומווארק אן יור און. און רוף מיך נישט, און קאל מיך נישט מארגן נאך וועלן איך זאל קומען זאגן עדות אז כ'האב עס געהערט פון אים, איך האב עס נישט געהערט פון אים, און ווער נאך ס'האט עס געהערט, ס'האט עס געהערט אסאך מענטשן. איך וויל מיט ענק נישט דיעלן. עטס זענטס דא אז די חזירים זאלן גיין אין די גאס, און אונז זעמער דא זאלן נישט גיין. יעצט נאך א זאך איז געווען ביי ברוך מרדכי'ס טרייעל אז. זיי האבן געזאגט, די גאווערמענט האט געזאגט איך וויל מאכן יעצט א נייעם טרייעל, דו זאגסט דאך די אלטע האט נישט געטויגט, ס'איז געווען א מיסטרייעל, איך וויל פון דעם אלטן טרייעל גארנישט וויסן, איך וויל גיין אויף א געהעריג נייעם טרייעל, און וויפיל ס'וועט אויספאלן יא צו ניין גילטי אדער נאט גילטי וועט מען דיר געבן א קאורט, און דאס האבן זיי אויך נישט געוואלט, ווייל אז מ'הייבט אן מיט די נייע טרייעל און מ'וועט ארויפשטעלן דא. די אלע חברה וואס מען האט אינטימידעיטעט און וואס מען האט באצאלט געלט, עטס ווייסט מען האט געשלעפט אויף ארץ ישראל און די אשכנזיס מיט די אלע חברה מיט די ספרדישע, wow! ווען מ'וועט גיין דעם וועג גייט זיין מער ווי דרייסיג יאר, סא עניוועי דאס איז וואס דא טוט זיך למעשה, עמער צואווארטן געדולדיג ביז נאך פסח. און מיר'ן זעהן וואס ס'גייט זיך דא אויסלאזן. איך זאג נאכאמאל, וועם ברוך מרדכי האט געטאטשט און געפאטשקעט און ער האט אים געמאכט אומגליקליך, און נאך יעצט צייט אז ער זאל קומען פאראויס. ס'קען זייער אסאך העלפן פארן טרייעל, און דער'ס נאו ריזען אז דער חזיר זאל גיין אין די גאס. דער'ס דזשאסט נאו ריזען. דאס וואס זיין זון האט געהאט אפאר דאלער צו ער האט נאך היינט אויך אפאר דאלער, מיינט נישט אז ער קען מטמא זיין די גאנצע שטאט. שוין, יעצט עמער גיין ווייטער. סאיז דא א איד וואס הייסט ישראל בעלסקי ער איז דער פון די או יו און ס'פירט מען יעצט א מוראדיגע מערכה מיט אים מען זאל אים ארויסווארפן מען האט אים געכאפט מיט טריפות מען האט אים געכאפט אז ביי רבי'ן האט ער קיינמאל נישט געהאט קיין משגיח און די או יו האט געגעבן א הכשר ער האט מיר אמאל געזאגט ביי רבי'ן דארף איך האבן א משגיח ס'איז דא רבי קעצל בערקאוויטש ער כאפט נישט אז רבי קעצל מאכט אזא ספר ירח דבש א האנימון ספר ענד דעטס עבאוט איט. נישט אינטערעסירט אין אלע זאכן, ער גייט נישט פאר הכשרים. נאכדעם זיין איידעם האט נורסינג האומס אין קאליפארניע, און דארט איז דא א גרויסע קאמפעני, א האלסעילער פון פלייש, וואס האט מטמא געווען, טרייפה געמאכט גאנץ קאליפארניע. מען האט אים געווארנט צוויי דריי חדשים פריער, ער האט נישט געוואלט פאלגן, גלייבן. יענער האט געלייגט פרייוועט ווידיאו קעמערעס, און בסוף איז מען געוואויר געווארן ס'איז אלעס טרייפה.

ער איז געווען א רב, א who is who רב, אין לארענץ, ממש א מחיה, איז דער ר' דוד וויינבערגער, איז אין ניינטין ניינטי אייט האט מען שוין געזאגט אויף אים אז ער האט געוואלט בועל זיין אן אשת איש וואס איז געקומען פאר העלפ צו זיי, עניוועי, למעשה ס'איז געווען א רינען, מ'ווייסט נישט וויפיל אמת ס'איז דא דערין. ס'יש אומרים אז ער האט געוואוינט מיט איר, זי איז אהיימגעגאנגען צו איר מאן אויף לעיקוואוד, זי האט געזאגט ער האט געוואוינט מיט איר אין די קאר, ס'איז נישט קיין חילוק, יעצט איז ארויפגעקומען נאך עטליכע קעיסעס וואס ער האט ממש געטוהן וואס מ'טאר נישט, יעצט די רבנים רעדן זיך איין אז זיי האבן א פרי פאר אלל, אזוי ווי ס'איז דא דארטן דער פרישוואסער האט אויסגעלייגט מיליאנען מ'זאל ראטעווען דארטן דעם ראדעמישלער זוהן חיים האלפערן, בקיצור דער רב דא. איז אזוי, דער דוד וויינבערגער, ער איז א מחבר פון ספרים וועגן פארן ארום, מען פארט ארום טרעוולינג, וואס מען מעג וואס מען טאר נישט, און דאס האט מען ארויסגעווארפן, ס'איז דא ארטסקרול האט עס געפרינטעט, זיי האבן עס דיסמענטלד, דיסקאנטיניוט, נאכדעם האט ער נאך זאכן וואס ער האט געטון, מען האט אלעס דיסמענטלד זיין ארבעט, מען האט אים ארויסגעווארפן פון די שול, און מען זוכט א רב. כ'האב ענק שוין געזאגט. איך האב אויכעט געוואלט איינגעבן אן אפליקעישן האט זי געזאגט אויף מיר זאלן זיי זיך נישט פארלאזן ווייל טאמער זיי האבן זיך פארלאזן אויף מיר איז גרויסע צרות ווייל איך קען דאך נאר דאווענען אינדרויסן אין א שול קען איך דאך נישט דאווענען איז במילא וועט דער רב דאווענען אין די גאס. עניוועי מען זוכט אן ערנסטן רב. יעצט איז אזוי ער באהאלט זיך אין מאנסי ביי זיין טאכטער ער האט דארטן אין קרית רדין אין מאנסי האט ער א טאכטער און דארט באהאלט ער זיך. יעצט דא קומט די באמבע, געגאנגען שרול הלוי בעלסקי דער הויפט פון די או יו און האט ארויסגעגעבן א בריוו אזוי, מען טאר זיך נישט אריין לאזן דעם קאפ צווישן די צוויי גרויסע בערג ועל כל מורא דחזל, דאס איז א לשון חזל אז מ'וועט צושטויסן מיין גלגולת, בקיצור און ער הייבט אן מסביר צו זיין, ס'איז ביי מיר געקומען א מורא'דיגע ידיעה, חרי האף הגדול הזה אז מ'האט געמאכט אויף א רב וואס ער איז פון מיינע בעסטע ידידים, שטעל דיר פאר ווער זיינע ידידים זענען, און ער הייסט ר' דוד וויינבערגער, און מ'האט אויף אים ארויפגעלייגט א נעסטעלעלעך אז ער טוט אלע מיעסע זאכן און ס'איז נישט אמת, און וויאזוי האט מען געקענט דאס מחליט זיין אז מ'האט נישט גענומען מענטשן אז עס זאל שטיין פאראויס ביי א דין תורה, און ממילא זאגט ער מען האט אים מחרים געווען, מען האט, עס איז נישט געווען קיין שמוע בין אחיכם, קיינער האט נישט אויסגעהערט זיינע געשרייען, מען האט אים צוגעשפארט דעם גאנצן טיר פון אז מען זאל אים אויסהערן, און אפילו אויף די אויף א מסית ומדיח זאגט די תורה הקדושה ודרשת וחקרת ושאלת היטב כל שכן אויף דעם ר' דוד הנל וואס ער באדינט אידישע קינדער מער פון דרייסיג יאר און רבים השיב מעון ממילא וויל איך זאגן אז מ'איז פוגע אין א גרויסן מענטש, און איך וויל א יעדער זאל זאל זיך צוריק ציען און פארטיג. שוין. יעצט דער אמת איז, דער בריוו איז נאר געשריבן בקיצור, דער אמת וואס דארף שטיין אין בריוו איז אז ער באדינט שוין דרייסיג יאר אידישע קינדער, און ער האט שוין מזנה געווען מיט זיי, רבים השיב מעון, דאס איז אז זיי זענען געגאנגען מיט א רב, זיי האבן געמיינט אז דאס איז נישט קיין חטא, מען האט אים געעפנט די טויערן, מען האט אים אויסגעהערט אין זיין שול, ער האט אפילו נישט געוואלט קומען זאגן, ער האט זיך אזוי געשעמט, ער איז געווען אזוי צוקלאפט, ער האט אפילו נישט געוואלט רעדן פון דעם, ער האט געזאגט ער ריזיינט, האבן זיי אים ארויסגעווארפן. יעצט וויל איך ענק זאגן, דער בריוו, מיט דעם בריוו פייט איך יעצט מיט די אלע אידן וואס זיי געבן געלט פאר די OU, און וואס זענען בידידות מיט די OU, און איך טריי זיי מסביר צו זיין אז אויב דער שייגעץ קען בלייבן ווייטער אין די או יו און ער קען אויכעט זיין די ראש ישיבה פון תורה ודעת דארף מען אים אדער ארויסווארפן אדער אויפהערן צו שטיצן אויפהערן צו געבן געלט פאר די ישיבות וואסערע ראש ישיבה איז עס? מען האט אים ארויסגעווארפן יעדער ווייסט ער איז אינדרויסן ער האט אליינס מודה געווען מען האט אים אזוי געכאפט אז ער האט נישט געקענט זאגן ליגנט יעצט שטעלט זיך אויף ר' בעלסקי און ער נעמט זיך שטעלן אז ס'איז נישט אמת ס'סאונד שוין באלד אזוי ווי די מעשה מיט דעם ברסלב'ער, דער ראש ישיבה פון שובו בנים. ער איז געווען אין ארץ ישראל, מ'האט אים חושד געווען, מ'האט אים געכאפט, מ'האט אריינגעקוקט פון זיין פענסטער ווי ער ליגט נאקעט מיט א מיידל, מיט זיין טלית איבערגעדעקט, און ער האט געזאגט דאס איז עולם אצילות, דא מעג מען אלעס. דער רבי לעזער בערלאנד. ער איז אנטלאפן אויף איין פלאץ, נאכדעם אויף א צווייט פלאץ, ער האלט אין איין לויפן, ס'איז אים שוין נמאס, וויל ער צוריק קומען. ס'איז געווען אין ארץ ישראל איינער וואס מ'האט אים געכאפט, ער האט געלט זאכן האט ער געטון, פינטא. גענומען א גוטן לויער, האט אלעס אויסגעסטרעיטענט און ער באקומען ניין חדשים צו זיצן, ער וויל אויך טון יעצט די זעלבע, ענד דעטס ער איז מסכים צוריקצוקומען, סאו יעצט איז נאך דא א קטע יש משוגעים וואס זאגן ער האט גארנישט געטון, נאך מער מ'איז געפארן אויף דארטן ווי ער איז יעצט אין זימבאבווע, ער האט געהאט עפעס זיבעציג אידן, און מ'האט דארטן געפירט די מגילה, מ'האט געליינט די מגילה, מ'האט געפירט א טיש פורים. יעצט פארשטייטס וואס דא טוט זיך, די רבנים מיינען זיי זענען ספעשל קעיסעס, נאו וועי, אונז גיימיר עס נישט צולאזן, ווייל ווען די רבנים וואלטן נאר געכאפט גוים און גויטעס, העי, איטס נאט, ס'איז נישט אונזערע ביזנעס זיין פרייוועט לייף, אבער דער רב קען נישט כאפן נאר א היימיש קינד ווען ס'קומט פרעגן א שאלה אויף הלכות נידה, אדער א בחור וואס גייט אין א מקווה, ממילא מוזן מיר אונז אפשטעלן די אלע רבנים, זיי האבן אביסל געלט זיי פייטן נאך, ניין אונז גיימיר עס אפשטעלן, זיי גייען מיט אונז נישט דורכקומען, סאו עניוועי, איך ארבעט יעצט. אז מען זאל ארויסווארפן ישראל הלוי בעלסקי פון תורה ודעת און פון דעם או יו הכשר. איך בין מסביר פאר אלע אמעריקאנער אידן, יו טינק איטס קאושער? האו קאוד איט בי קאושער איף די מען פראטעקטס פעדאפיילס? נאט אנלי פעדאפיילס, הי פראטעקטס מענטשן וואס זענען עובר אויף לא תנאף. סאו אויב לא תנאף איז נישט קיין עבירה, פארוואס זאל זיין אלע אנדערע זאכן אין די תורה אן עבירה? דער מענטש איז א אויסווארף, מען האט אויך געכאפט דעם מענטש אז ער איז געווען אינוואלווד אין די פסול'ע גיטין וואס מען האט געצווינגען. נאר ער איז נישט קיין פראנט ראנער געווען, ממילא ער האט זיך פארלאזט אויף די אנדערע צוויי רבנים אז זיי זאלן אים טון די דוירטי דזשאב, דעם וואלמארק מיט דעם עפשטיין, אבער ער האט אויך געגעבן גט מעושה'ס, סא וואסערע מין הכשר, וואסערע מין נאמנות האט אזא שייגעץ? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא איינער וואלצער, דער גייט נאך געלט פאר סרול אין בני ברק, פאר וויזשניץ סרול אין בני ברק, ער גייט דא צו בויען א שול אין מאנסי, מען האט מיך אפגעקאלט פון עטליכע פלעצער, מען האט מיך אפגעקאלט פון א תלמוד תורה, ער איז געקומען דאווענען, און דער משגיח דארטן, דער פון די תלמוד תורה, דער מנהל, איך מיין ער הייסט ווערצבערגער האט מען מיר געזאגט, עס איז נישט קיין חילוק וויאזוי ער הייסט, ער איז צוגעגאנגען מיטן שיינערהייט, ער איז אריינגעקומען דאווענען מנחה מיט די יונגלעך, מיט די בחורים, עס איז דא א מנין, ער האט אים געגעבן א קלאפ אין רוקן, ער האט אים געזאגט אזוי, דו האסט דריי מינוט צו פארלאזן די תלמוד תורה, ווען נישט, ניין וואן וואן, מען פיקט דיך אויף. איז ער אוועק געגאנגען, קאלט מען מיך יעצט אין אן אנדערע תלמוד תורה האט זיך דארטן קונה שביתה געווען, און אין א דריטע תלמוד תורה, ער זוכט דאך אביסל יונג פלייש, כ'וויל זאגן פארן עולם, מען זאל אים נישט אריינלאזן אין ערגעץ, און איינער מעג זיך קויפן די מצוה און קאלן טרי וואן וואן, ער איז דא א פיודזשיטיוו, ער האט נישט קיין וויזע דא צו זיין, ער האט געדארפט צוריק פארן אויף ארץ ישראל, און זיי האבן געכאפט זיין זון, זיי האבן אים חוקר געווען, ס'איז אויסגעקומען אז זיין זון איז א פעדאפייל און ער געגאנגען זיצן דאכט זיך מיר דריי יאר. זיין ווייב איז דארט געווען אין ארץ ישראל, זי האט געוואלט פארקויפן זיין דירה אין קוממיות און מ'האט נישט געלאזט, ווייל ס'איז דא תלונות אויף אים אז ער האט געטאטשט קינדער, האט די גאווערמענט געזאגט אז ווי פריז די עסעטס, ער באהאלט זיך דא, און ממילא דרייט ער זיך דא, איז אזוי מ'האט אויפגעפיקט דעם שומר אמונים, ווייל טרי וואן וואן, נישט ניין וואן וואן, טרי וואן וואן, ער איז נישט דא ליגעל מיט א וויזע, דער מענטש איז נישט דא ליגעל מיט א וויזע, דער מענטש גייט דא נאך געלט, דאס איז אלץ.

געבן כבוד מלכים, האסטו דאך נאר א פראבלעם אז אפשר איז עס נישט אמת, איך האב גובה עדות געווען פון צוואנציג קינדער, איך בין געווען, כ'האב געזאגט א דרשה, כ'האב געזאגט יעדן טאטן זאל זאגן פאר די קינדער וואו זייערע פרייוועט פלעצער זענען, און זאל זאגן קיינער טאר נישט טאטשן, און נאכדעם האב איך געזאגט דעם נעקסטן טאג וועסטו פרעגן דיין זון, ביי די וועי דיד עניבאדי טאטש יו? איינער רירט דיך אן? מישהו נגע במקומות המכוסים שלך? זענען ארויסגעקומען אפשר פערציג קינדער, יא! קנעפל מאכער נעמט אונז אין בית הכסא און שפילט זיך מיט אונז. בקיצור, קנעפל מאכער איז אנטלאפן, ווייל איך בין געלאפן רופן די משטרה, די משטרה האב איך געהייסן זאלן ברענגען די ווידיאוס, און ס'איז געזעסן דארטן דער קעניג, דאס איז די שומר הברית'ס חברה, דאס איז שוין ר' נחמנ'ס חברה, קעניג איז געזעסן דארט, און ער קומט אריין זאגט ער השמים נפלו עלי, די הימל איז געפאלן אויף מיר, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט, שרייען די בעלי תשובות דו שקרן אונז האמיר דיר געזאגט שוין יארן אז ער איז מטמא די קינדער, נאר ער האט געוואלט האבן קנעפל מאכער ווייל ער האט געהייסן א גוטער מנהל. בקיצור קנעפל מאכער איז אנטלאפן אויף לאנדן ער זיצט דארטן און איך הער ער לערנט גאר מיט קינדער פרייוועט סאו אויב לאנדן וויל האבן קינדער זאלן זיין נעבעך געטאטשט העי איטס נאט מיי פראבלעם דא איט באט איך געב ענק א ווארנינג סאו דער קנעפל מאכער וואס איז מנהל אין קוממיות האט א זון דעם קנעפל מאכער וואס ער איז אויך געווען געטאטשט ביי אים ביי דעם מיסטער וואלצער און אמאל האט ער זיך אויסגעלערנט צו טאטשען ער איז געווארן א מנהל וואו מען טאטשט. ער איז געגאנגען צו בעלי תשובות האבן געוויינט צו מיר די בעלי תשובות ווען אונז גיימיר ווען אין א בית ספר חילוני וואלטן די קינדער כאטש נישט געווען געטאטשט כווייס נישט וואס זיי וואלטן געקענט און וואס זיי וואלטן נישט געקענט אבער געטאטשט וואלטן זיי נישט געווען יעצט ער דרייט זיך מיר דא אין מאנסי איך באקום קאמפלעינטס פון תלמוד תורה'ס ער דרייט זיך אין תלמוד תורה'ס ער דרייט זיך אין מקווה'ס ער האט נישט קיין מורא פאר קיינעם ווייל שרול האגער עמיצער גייט אים בעקן און דאס טויג נישט איך וויל זאגן נאך א זאך איך האב געזאגט די גאנצע צייט ס'איז דא דא איינער וואס ער הייסט יואל גליק יואל גליק איז אן אייניקל פון דעם הבדלה מאכער גליק, גליק, דאס איז געווען דער חשובער ר' לייבל, און ווייסט וואס א חשובער איד ר' לייבל געווען, דער רבי האט אמאל געזאגט ס'האט זיך געהאנדלט דא א מקווה, ס'איז נישט געווען קיין געלט, ער אהין האט דער רבי געזאגט איך וויל בויען מיין אייגענע מקווה, ער האט אריין גערופן אפאר אידן, ער האט געזאגט איך מוז האבן אזויפיל און אזויפיל געלט, רויט צו טויט. ס'זענען געווען אסאך אידן וואס האבן פארשטאנען פון רבינ'ס לשון אז רויט צו טויט מיינט מ'זאל גיין צו די טויטע, זיי זענען געגאנגען אין בית החיים, זיי האבן געמאכט מי שברכ'ס דארטן, זיי האבן געמאכט קל מלא רחמים,

דאס איז געווען ר' לייבל. דער רבי האט געזאגט איך גרינד קרית יואל, איך וויל אז אפילו א איד ווי ר' לייבעלע האט נישט געהאט קיין פרנסה, ער האט נעבעך געווען א האלב יאר האט ער נעבעך גענוצט די מצה בעיקערי צו מאכן די שאוועלעכץ, איך וויל א איד ווי ר' לייבעלע זאל האבן אן אייגענעם דאך אויף זיך. דאס איז געווען די מטרה פון דעם רעבינס מאכן די גאנצע זאך, דעם קרית יואל. דער רבי, ער איז געווען אזא חסיד פון רעבין, ער האט גארנישט געבעטן קיינמאל, אזא תמימות'דיגער איד. יעצט עס שטייט, יעקב אבינו זאגט, בסודם אל תבא נפשי. אז מען זאל נישט זאגן בן יעקב, פארוואס? ווייל ס'איז א שאנדע אין הימל אז מען זאגט בן יעקב, איז האט מען טאקע נישט געזאגט בן יעקב, נאר ביים דוכן האט מען יא געזאגט בן ישראל. סאו איך וויל פארשטיין דאס, ר' לייבעלע גליק האט זיך אזא מין ביטערן אייניקל ערווארבן, און מען האט עהם צוגעלאזט אלע יארן, זיי ווייסן שוין יארן, מיר האט געזאגט איינער, מיך אפגעקאלט פון משמרת הצניעות אין קרית יואל, איך נעם א דיסקלעימער, האט ער געזאגט, מען האט שוין פאר צוואנציג יאר צוריק געזאגט מען זאל רופן די פאליס אויף אים, נאר דעמאלטס איז נישט געווען דעיס דער סדר, היינט רופט יעדער די פאליס, אבער דאס איז ממש א שאנדע אז דעיס זאל געשעהן, סאו מענטשן קאלן מיך אפ, זיי האבן געהערט זיין נאמען, זיי ווייסן נישט ווער ס'איז, איך ווייס אויך נישט פונקטליך ווער ס'איז, ס'איז ר' לייבעלע גליק'ס אן אייניקל. און ער הייסט יואל גליק, און ער האט גענומען א בחור א יונגען פון ניין יאר און ער האט מיט אים געטון וואס מען טאר נישט, און דער עולם איז שוין מסכים אז מען מוז גיין פאראויס. ס'איז געווען נאך א אינטערעסאנטע זאך, כ'בין געווען די וואך, האב איך געטראפן עפעס א מענטש אין א געשעפט, וואו כ'האב מיר עפעס געקויפט, זאגט ער מיר, איך בין איינגעשטעלט אין באר התורה, און דאס וואס איר האט געזאגט אויף דעם אשכנזי, דאס איז אמת, אונז ווייסט מען דאס שוין יארן. און ער האט געזאגט נאך א זאך, איך רעד כסדר מיט מענדעלע ראבער, מענדעלע חזיר, צו מענדעלע ראבער, מענדעלע חזיר האט מיר געזאגט אז ס'איז דא איין מעטאדע וואס ארבעט און דאס איז נחום ראזענבערג'ס מעטאדע. אן אנדערע מעטאדע ארבעט נישט. פרעגט ער יענעם נו, דו האסט דאך אים מבזה געווען פאר גארנישט? זאגט ער יא אבער ער וויל היינט נישט רעדן מיט מיר. זאגט אים יענער, ער דארף נישט רעדן מיט דיר, דו דארפסט טון די זעלבע וואס דו האסט געטון, אנגערופן יענעם האסטו מבזה געווען דארפסטו יענעם איבערבעטן. ס'איז נישט דא ער וויל מיט דיר יא רעדן צו ער וויל נישט מיט דיר רעדן. עניוועי, דאס איז דאך אונזער סיסטעם, אזוי מ'האט דאך אלץ באליידיגט מענטשן פאר גארנישט און סוף האט מען זיי פארגעסן איבערצובעטן און יענער האט געמוזט סטראגלען. נאר ברוך השם ס'איז געווען פאר א גוד קאוז. עניוועי. ס'איז געווען אויך אין דעם פורים איז געווען פינף בחורים זיי געגאן צו לעיזער קעסטענבוים זיי האבן זיך גוט אנגעשיקערט און זיי האבן געשריגן אפן דו שייגעץ דו רשע דו העלפסט ברוך מרדכי'ן דו ווייסט ער האט אונז מטמא געווען האסטו נאך פינף בחורים נאר קומען צו די פאליס וויל קיינער נישט קומען. ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר. און נאכדעם האב איך געהערט אז פרוים שטערן, דער שייגעץ, דער חזיר וואס ער איז אין וועווערלי איז ער א מנהל. ער האט געדאווענט אין די אין קליימער דארטן ווי איך האב געדאווענט. דער איז דאך אזא רשע. ער פלעגט רעדן צו בחורים וועגן קישוי אבר ס'ווערט הארט וואס דו טוסט. שטאט צו נעמען און אויסלערנען יעדן בחור אז דו קריגסט א קישוי אבר דאס איז א נארמאלע זאך דו קענסט גארנישט טון צו דעם. אזוי וואקסט מען און אזוי סטרעטשט מען זיך און אזוי האט דער אייבערשטער באשאפן די וועלט. נאר וואס, דעמאלטס בשעת ווען ס'געשעהט דארף מען טראכטן פון הייליגע זאכן, מ'זאל חלילה נישט טראכטן פון מיסע זאכן, פון זנות, פון די פיקטשערס וואס דו זעהסט אין די מקווה נאקעטע מענטשן, און פון דעם וואס דו זעהסט אין די גאס פרויען נישט אנגעטוהן צניעות'דיג, און דעטס איט, אדער דען דעט יו קענט דו עניטינג עבאוט איט.
שטאט אויסצולערנען דעם בחור נארמאלקייט, איך ווייס בחורים ווערן משוגע, איך ווייס א בחור ער האט געזען אמאל קערי האט זיך געוואלט נעמען דאס לעבן, איך האב געלערנט אין ארץ ישראל אין וויזשניץ האט מיר צוגעקומען זאגן ער האט געהאט א וועט דריעם א נאסן חלום ער וויל זיך נעמען דאס לעבן, זאג איך אים דו ביסט צעדרייט, ס'איז דא אין י א וואו צו נעמען דאס אידער פון אנפאנג שטייט דארטן אז אז איינער האט געזען קערי און ס'איז נאכנישט ארויסגעקומען האט ער עס צוריקגעפושט און עס ארויפגעשטופט ביז צום מח און ער איז געשטארבן. די ברסלב'ער הייבן אן מיט די גאנצע זאך, דער רבי האט געברענגט צען קעפיטלעך תהילים, איך אדמייער זייער שטארק רבי נחמנ'ס ארבעט, איך האב נאך נישט געוויסט פון רבי נחמנ'ס צען קעפיטלעך תהילים, דער בחור האט מיר געזאגט ער האט געזען קרי, האב איך אים געזאגט הער אויס, קען זיין ביסט געפארן אויף ירושלים און צוריק געקומען פון ירושלים ביסטו געווען מיד, סא די חזל ברענגען אונז א מעשה, ס'איז געווען איינער פון די אמוראים וואס זענען געגאנגען זען א מטרנית עפעס א טובה טון פאר כלל ישראל, סא ער האט געזען א גויטע, און נאכדעם סא אינדערפרי איז ער געלאפן אין די מקווה. האט ער געפרעגט די תלמידים וואס האט עטץ מיך חושד געווען, איז נארמאל האט מען חושד געווען אז ער האט געוואוינט מיט איר וואו וואר און כדומה, האבן זיי געזאגט ניין רבי מיר האבן מיר געוויסט אז ביסט געגאנגען אין מקווה ווייל מען קען זיין וועגן טלטול הדרך, האסטו געזען קערי? ס'איז א נאטירליכע זאך אויב מען נישט מהרהר און מען האט א טלטול הדרך קען מען זען קערי, האב איך יענעם געזאגט איך דארף נישט די צען קעפיטלעך פון הרב נחמן און אויך נישט איך דארף גארנישט אז דו האסט נישט מהרהר געווען צו דו האסט דיך געטרייט נישט אריינצולאזן אין שמוציגע מחשבות, דארפסטו קיין ר' נחמנ'ן אויך נישט, דו ביסט געסעטלט, דארפסט נישט קיין צען קאפיטלעך תהילים. דאס איז געווען ביי אן אמורא, און די אמוראים האבן געקענט מחיה מתים זיין, זענען געווען קדוש וטהור. סא עניוועי, איז דאס דארף מען לערנען אלע בחורים. שרייט דער חזיר אזוי, לערנען טאר מען נישט נחום ראזענבערג דארף מען לייגן אין חרם, אבער ער פרעגט אים אויס פונקטליך צו ער שאקלט עס דעמאלטס, ווי איך האב עס געהערט. איך האב געזאגט פאר א בחור איך גלייב נישט, האט ער מיר האב איך אים געזאגט קויף פאר פופציג דאלער אזא קליינעם טעיפריקארדער, איך האב אויסגעהערט דעם גאנצן קאנווערסעישאן. ער איז נישט קיין מחנך, ער האט אומגליקליך געמאכט א אינגערמאן פאר גארנישט אין לאנדאן, ווייל ער איז נתפס געווארן מיט א נוכריה, זיינע אלע חברים זענען נתפס מיט נוכריות, איך ווייס נישט צו ער אליין איז נישט נתפס מיט נוכריות, נאר יענער טאר נישט, זעהט אויס האט אים אויסגעכאפט זיין די שיקסע, און ער מ'האט עס צוגעטון, דער סענטער האט אים אריין גענומען דא ווייל עפעס איז געווען א גט, און מ'האט געוואלט מ'זאל עס איבערמאכן א מעשה בית דין, און זיין טאטע געווען א שטיקל דיין, האט ער אים צוגעזאגט פרנסה פאר די קינדער. אז האט געוואלט געבן פרנסה האט אים געדארפט לאזן קלינען די טוילעטס אין ראדני, נישט אין חינוך, חינוך דארף מען צו זיין א פאכמאן. ער ברענגט אונטער די יוגנט, א משוגענער, ער לויפט ארום אויף אלע פריצעס, ער נעמט ארויס געלט פון די מיליאנערן, און ער טוט גארנישט קאנסטראקטיוו, שטעל דיר פאר ווען ער קען מיך ווען אומברענגען, און איך שפאר ווען צו און ס'איז נישט דא די מאוומענט, וואלט וויליאמסבורג און די גאנצע אידישע וועלט געפארן ווייטער מיטן זעלבן באן אז יעדער רב יעדער רבי יעדער ראש ישיבה מעג טון וואס מ'וויל. ס'האט מיך געזאגט דער וואס האט מיך געטראפן אין א געשעפט וואס כ'האב געקויפט, זאגט ער אז מענדעלע ראבער מענדעלע חזיר האט געזאגט איך אדמייער נחום ראזענבערג ווייל ווען נישט ער וואלטן נאך אלע מלמדים געטאטשט די קינדער. דער מענטש האט עס אפגעשטעלט. און איך טוה מורא'דיג מכיר טובה זיין ווייל אונז אלע וואס אונז פירמיר מוסדות האבן היינט מורא. שטעל דיר פאר מענדעלע עה דו וואלסט היינט ווען געווען אין אנטווערפן די ראש ישיבה וואלסטו נישט געקענט טאטשן די בחורים ווייל יעדער האט אן אווערנעס. אויף אמסטערדאם וואלסטו געמעגט פארן. נישט אויף די תורה'דיג איך רעד, אבער קודם כל די טאטש נישט קיין קינדער, סא דו מענדעלע ראבער דו שייגעץ דו לאו לייף דו ביסט געגאנגען דאס מיך באגראבן פארוואס האסטו ארויס געגעבן א חרם אויף מיר פארסטו ברוך השם ווי צו דאווענען זאגט מיר יענער אפשר קען מען מאכן שלום עס איז זיכער נישט געקומען פון מענדעלע ראבער ווייל ער האט נישט געוויסט אז ער עט מיך טרעפן האב איך געזאגט יא מען קען דינגען א גרויסע זאל ס'זאל זיין דארטן נאר בענקלעך אן א טישן ווייל כ'האב מורא מענדל עט מיך טאטשן אונטערן טיש און ער זאל זיך אויפשטעלן און זאגן די זעלבע דרשה ברבים. אז ער אדמייערט די ארבעט אז היינט האט מען מורא צו טאטשן קינדער, און אויכעט אז ער האט געטוהן א מורא'דיגע זאך אז היינט קאלט מען ניין וואן וואן, דאס איז דאך געווען מיין אויפטו, עניוועי יעצט לאמיר גיין צוריק ווייטער, סאו הרב לייבעלע גליק דרייט זיך איבער יעצט אין קבר אז זיין אייניקל האט נעבעך געטאטשט א קינד, ס'איז ממש א שרעק, ס'איז א שרעק פון אזא איד אזא צדיק ווי ער. ווען אין ווילימסבורג האבן געברענט די אלטע הייזער ווען מ'האט זיי צעווארפן האט רבי לייבעלע געטאנצט, פרעגט אים איינער וואס טאנצטו? ס'שטייט דאך אז ווער זאגט עדות אז א מענטש זינדיגט אין א הויז? עס שטייט וכפיס מעץ יעננה, די האלץ פון די וואנט פון צווישן די שטיינער עט רעדן, זאגט ער אה ברוך השם אבי מען פארברענט עס נישט זיין ווער ס'עט זאגן עדות וואס כ'האב געטון. געווען א אויסגעשפראכענער חסידישער דורכגעווייקטער איד, זיינס אן אייניקל דארף דאס טאטשן? טאטשן קינדער, און איך געדענק נאך א זאך, נחמיה וועבערמאן האט ארויף געשטעלט צוויי מיידלעך אויפן סטענד, איינע איז געווען זינגער, זי איז געווען א פראסטיטוט א האר וואס מ'האט זי ארויס געווארפן נאך פון די סאטמארע מיידל סקול ווייל מ'האט זי געטראפן זיצן אויסגעטוהן נאקעט דארטן אין קלעמענטי מיט א גוי, און זי האט געזאגט וואסערע א צדיק נחמיה איז, און די צווייטע איז געווען נעבעך די גליק פון מאנרא, זי האט געזאגט מיין טאטע האט מיך ארויס געווארפן.

און דעמאלטס ווען זי איז געשטאנען אויפן סטענד האט מיר איינער געזאגט זעסט דאס מיידל? זי איז די זונה פון קרית יואל, און נאכדעם איז געווען דארט אן אנדער מיידל ברוין א זונה, און נאכדעם איז דא א יונגערמאן וואס מ'האט מאלעסטעט אין ביי די בני יואל אין די מקווה, אט נישט די פרוי מקווה וואס איך האב געבויעט, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, נישט די פרוי מקווה, אין די מענער מקווה, מאלעסטעט זיין קינד, ער האט געוואלט גיין צו די פאליס, סוף איז געווען אז מ'האט אים נישט געלאזט, און דאס קינד איז געווארן אביסל צעקוקוט, און ער איז אוועק געפארן וואוינען אויף ארץ ישראל, און דארט איז דאס קינד אויך קוקו און האט נישט קיין מנוחה, זאג איך אים ליסן דאס קינד דארף האבן העלפ, קום ארויס און לאך דיך אויס. סאו איך וויל ענק עפעס זאגן בני יואל, אויסער ציונות האט אונז דער רבי נאך א זאך געלערנט, קדושה וטהרה פאר בחורים און קינדער, און אז עטס גלייבטס נישט קוקטס נאך ביי יעדע אסיפה פון מלמדים וואס דער רבי האט גערעדט, איך האב ארויסגענומען פון באלד צוואנציג יאר אלעס וואס דער רבי האט גערעדט וועגן קדושה וטהרה פאר קינדער, און איך דרוק עס אין א ספר, אין דעם ספר וואס ס'גייט הייסן מיין קאמף, וואס איך האב מיך געשלאגן מיט די סאטמארע רשעים, דארט גייט שטיין אלעס וואס דער רבי האט געזאגט זיין מיינונג, דער רבי איז געגאנגען צום סקולענער רבי'ן און ער האט געמאכט די אסיפה פאר אפהיטן די קינדער אויך, סאו אויסער ציונות און יא צו גיין צו די בחירות און נישט צו גיין צו די בחירות דאס איז שוין סעקענדערי, אונז האמיר א זאך וואס נאך פארדעם וואטשן אונזערע אייגענע קינדער. דער איד אין ארץ ישראל צו ער'ט גיין צו נישט צו די בחירות דאס איז נישט אונזער אויפגאבע נאר אים צו זאגן, אונזערע קינדער דארף מען טאג און נאכט קוקן אז זאלן ווערן נתחנך ווי עס דארף צו זיין. סאו עניוועי, ס'איז א גענוג א גרויסער חרבן. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, ס'קומט יעצט זומער, די איינציגע וועג וויאזוי מיר געווינען די מלחמה וואס אונז געווינמער ברוך השם, נאר ס'דארן שנעלער, וויל איך זאגן א זאך, ווען דו געסט דיין קינד אין קעמפ, גייסט אים איינשרייבן, גייסט געבן געלט. למעשה, ווען דו זאלסט וויסן אז ס'דא בערן דארט אין קעמפ, וואלסט אים נישט געשיקט? אדער וואלסט געפרעגט וואסער א פראטעקשן האב איך אז א בער זאל נישט באפאלן מיין קינד? רוב קעמפס האבן זומער אפן פאר די פאבליק, יעדער קען קומען אין די מקווה. כ'מיין חוץ איך, איך טאר נישט, איך האב געבויעט ר' מאטעלע'ס מקווה דארט אין גיבערס, איך טאר נישט דארט קומען, פארשטייסט פארוואס, זיי האבן דאך אין חרם. אז סרול האגער עמיצער דער נואף וואס האט געטאטשט אויף פרויען בהודאת פיו, איז אזוי בייגעפאלן אז דאס וועט זיין דער וועג וויאזוי מ'וועט מיט מיר מלחמה האלטן. היינט הער איך איז עס שוין אינגאנצן אנדערש, ס'גייט יעצט א פרשה אין מאנסי, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין, איך נעם זעקס דיסקלעימערס, א יונגעלע איז צוגעקומען צום טאטן, טאטי דארט האט מיך געטאטשט איינער יעצט אין מקווה, האט סרול גראד געבעטן די ווידיאו, און מ'האט עס מברר געווען, יעצט דער סוף איז געווען דא צוויי קלייניקייטן, די ערשטע זאך איז אז סרול באקוקט ווידיאו ווענדט זיך צו ס'איז זיינס א חבר צו נישט, צו דעם נואף'ס פרוי העלפט אויס פאר זיין קראנקע פרוי צו נישט, דאס איז איינע פון די זאכן. און נאך א זאך, דא איז יא געווען א שטיקל פראבלעם ווייל דער טאטע האט אנגעהויבן אויסצופארשן וואס האט ער געטון וויאזוי ער האט געטון, ווען איך בין געווען אין נחלאות איז געווען הונדערט צוואנציג קינדער וואס מען האט געטאטשט, מען האט אבער נישט געקענט נוצן אלע עדות'שאפט ווייל אסאך טאטעס זענען געווארן משוגע זיי האבן אנגעהויבן אויסצופרעגן וויאזוי האט ער געטאטשט וואס האט ער געטאטשט, קודם דאס קינד נאך א שטיק צייט דו פרעגסט אים פינף מאל איבער ווערט ער געטס סיק ענד טייערד טו טאלק אבאוט איט און אים טוט עס וויי, דו ווייסט נישט אבער אים טוט עס וויי. און נאכדעם איז דאך אזוי, מען הייבט אן אזוי צו אזוי, דאס קינד געדענקט שוין נישט, וועגן דעם דארף מען גיין גראד פאר פראפעשענעל העלפ, קיצור דער טאטע האט אנגעהויבן אויסצופארשן, און מען האט אזויפיל געפארשט ביז דאס קינד האט געזאגט נע איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי עס איז געווען, די ווידיאוס זענען דא, נאר ישראל האגער וויל מאכן זיכער אז ער וועט נישט האבן קיין לאסוט, ער טוט עס נישט וועגן קדושה וטהרה, אה אלס קדושה וטהרה וואלט ער עס נישט געמאכט, ער אליינס פלעגט שווימען אין די מקווה און כאפן פיש, נאר וואס ער טוט עס וועגן דעם ווייל ער האט מורא פאר א לאסוט. אבער למעשה ס'דא ווידיאו וואס דאס איז א גוטע זאך די שאלה איז נאר ווער ס'וואטשט עס און ס'איז אויכעט אז דו טארסט קיינמאל, שוין, כ'זאג עס אין אלע מיינע דרשות זאלסט נעמען דיין קינד זייער סיריעס און זאלסט נישט מיטשפילן מיט אים זאלסט עס אויסהערן זייער קאלט כאטשיג דו ברענסט און זאלסט אים גראד טראגן צו א פראפעשענעל העלפ אדער א סייקייטריסט אדער א סייקאלעדזשיסט אדער די פאליס זיי ווייסן וויאזוי צו פרעגן זיי פרעגן צו ער האט ליב קרענבערי דזשוס און צו ער האט ליב פאלאטשינטן און אין צוויי מינוט ווייסן זיי אלעס. וויאזוי? דעטס דעיר ביזנעס. סאו סרול האגער איז שוין אויכעט צוגעוואוינט אז מען דארף גיין צו די פאליס, קען זיין ווייל מ'האט מורא פאר לאוסוטס, אבער דער חזיר דער שייגעץ איז געגאנגען ער האט מיך געוואלט אראפברענגען ווען איך פאל ווען פאר זיין טעראר, עטס ווייסטס וואס וואלט געווען היינט אין די גאס? וואס איז געווען וואלט געווען צען מאל מער, ווייל ווען מען מאכט א מאוומענט, אזוי ווי ווען ס'איז דא א שנת פקידה משיח זאל קומען און ער קומט נישט חלילה געשעהט גרויסע צרות האסט געמאכט א מאוומענט ווילסט עס אונטערברענגען האסט נישט געקענט זענען די חזירים געוואקסן שטערקער סאו אונז דארף מיר וויסן אונז דארף מיר זען אז אונזערע קינדער זאלן זיין אין א סעיף פלאץ קודם זאלסטו וויסן צו דארט איז דא א מקווה וואס איז סופלייד פאר יעדן ער זאל קענען קומען געט זיך א ריק אריין אין צעהלימער מקווה אין די קאנטרי ס'א גרויסע מקווה געט זיך א ריק אריין אין גיבערס אין די קאנטרי ס'א גרויסע מקווה די ווייסט אפילו נישט ווער יענער איז ער איז נאקעט ער איז אויסגעטוהן. איך האלט אז מען מוז קאנטראלן דאס, איך רעד יעדעס יאר פון דעם, נאר דו דארפסט פרעגן די הנהלה, וואס געשעט אז מען מאלעסטעט מיין קינד אין מקווה? נאכדעם דארף מען וויסן וועם מען נעמט, ס'איז דא אזעלכע חברה, ס'איז אזוי ווי די ראזענבערג, די ראוז קעסלס האבן איין ברודער וואס דאס קינד וויל מען נישט אננעמען אין סאטמאר ווייל ער האט שוין מאלעסטעט הונדערטער קינדער, יעצט גייט ער אויף אנדערע קעמפס, דארף מען וויסן וועם נעמסטו אן וואס ער איז נישט א גאנץ יאר דארט, איטס נאט ריעלי רייט טו דו דעט. יעצט, ס'איז געווען יעצט אן אסיפה וועגן קעמפס, ס'איז געווען דריי ארגענעזעישאנס, וואס זיי געבן ארויס זייער וויכטיגע פעמפלעטס, און אין די זעלבע צייט האבן זיי געסט ספיקערס, מענטשן וואס זיי ווייסן וואס ס'גייט פאר, זיי נישט אויפן אלטן סאטמארער אזיאטישן מארמאראשן וועג, זיי ווילן זיך צומאכן די אויגן. איינס איז איינס, די פרוי איז בעט קעפלען, זי איז א MSW, זי האט געעפנט אן ארגענעזעישן ס'הייסט סעיקרעט לייווס, איר נאמבער איז טו או וואן ניין וואן ניין, סיקסטי טרי, סיקסטי פייוו. אדער אז מען האט די טמא'נע כלי, וואס איז זייער וויכטיג היינט אז מען זאל האבן די טמא'נע כלי, ווייל דעמאלטס זעט מען דאך ווי מען האלט אויף די וועלט, איז זייער וויכטיג, אוודאי מען דארף עס וואטשען פון קינדער, איז קען מען ארויף גיין דאבעליו דאבעליו דאבעליו עס עי סי אר אי די על איי ווי אי עס דאט ארג, און זי געט ארויס יעצט פעמפלעטס. סעיקרעד לייווס פרעזענטס סאמער סעיפטי טרי, ס'איז שוין די דריטע יאר וואס זי געבט עס ארויס, און איך האלט אז די הנהלה זאל זיך אויך ווענדן צו די אלע ארגענעזעישאנס, ווייל עטץ האטס נישט קיין שום באקאנטשאפט אין די אלע חאזערייקעס, והא ראיה ס'איז קיינמאל נישט געשעהן, ס'האט זיך ערשט יעצט אנגעהויבן, ווען אדם הראשון האט מען אים ארויסגעווארפן פון גן עדן האט ער נישט געוואוסט וויאזוי מ'מאכט ליכטיג אינמיטן די נאכט, האט ער געקראצט צוויי שטיינער האט זיך אנגעצינדן לעכט. סאו ביז יעצט איז נישט געווען קיין שום סעקשועל אביוז אונז זעמיר געווען קדוש קדוש קדוש כלל ישראל. עניוועי, נאכדעם איז דא נאך אן ארגענעזעישאן וואס הייסט פראדזשעקט סעיף קעמפ ס'איז דירעקט געמאכט פאר דעם, ס'איז א דיוויזשאן פון מגן ילדים טשיילד סעיפטי אינסטעטוט. מען זיצט מענטשען זיצן און שטודירן מען לייגט אריין כוחות מיט מיליאנען אונז געבן מיר אויס מיליאנען ברוך מרדכי זאל זיך דרייען אין די גאס און אנדערע געבן אויס מיליאנען אז סזאל זיין ארדענונג אין די גאס עניוועי איז זייער וויכטיג זיי געבן א שיעור און זיי גייען זאגן פונקטליך וואס מען דארף פרעגן די ישיבות מיט די קעמפס מיט אלעם זיי קומען אויך מאכן לייוו פרעזענטעישאנס. ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז די קעמפס זאלן זיי אפקאלן, זאלן זיך צושטעלן צו די חברה, זיי וועלן דיך אויסלערנען אלעס וואס ס'גייט פאר, ס'דא רבי ירחמיאל מילסטין, ס'דא דאקטער שלומי זימערמאן, דאקטער איליי שאפירא, דאקטער בערי הארוויץ, ער איז אן LCSWR, און נאכדעם איז דא טאמער א פרוי וויל רעדן, מ'דארף זיך קענען אויסרעדן די הארץ און וויסן. וואס מען דארף וואטשן אין די קעמפס, זי הייסט מיסיס מיריעם טורק, זי איז אן LCSW, ס'איז דא דאקטער דיטרא בערגער, זי איז א לייסענט ניו יארק סטעיט סייקאלעדזשיסט, ס'איז דא דאקטער ראנא נאוויק, זי איז א דירעקטאר אויף א פראגרעם פון גרעדזשועט סקולס פון דזשואיש עדיוקעישן, און נאכדעם איז דא דעבי פאקס, זי איז אן LCSW, זי איז אינוואלווד אין טריטמענט און פריווענטשן אוו טשיילד אביוז קלאוס טו טרי דעקעידס, איר הערט וואס דא טוט זיך?

דעדיקעיטעד טו פראטעקטינג טשילדרען, סאו מענטשן טוען ברוך השם, און אונז גיימיר אויסרייסן אלע חזירים, מיט אייבערשטנס הילף, יעצט די שאלה איז אויב עלטערן ווילן העלפ, און אין די קעמפס וויל מען אז ס'זאל זיין סעיף, און די פרינציפעלס ווילן, און די וואס זיי פירן די קעמפס ווילן ס'זאל זיין סעיף.

יעצט זיי האבן א טעלעפאן עיט סיקס סיקס סעווען סיקס טו זירא וואן זירא וואן און פאר די הייליגע נואפים וואס זיי טוען נישט האבן דעם אינטערנעט איז געב איך דעם טעלעפאן און פאר די נארמאלע מענטשן איז דאבעליו דאבעליו דאבעליו פראדזשעקט סעיף קעמפ דאט ארג פי אר או דזשעי אי סי טי ס'איז איין ווארט עס עי עף אי איין ווארט סי עי עם פי דאט ארג או אר דזשי סאו איך האלט אז יעדעם טאטע יעדע מאמע סיי ווען דו שיקסט דיינע קינדער אין קעמפ און אויכעט די אלע מנהלים און די קאונסלערס וואס זיי גייען זיין אין די קעמפס זאלן מאכן זייער קלאר אז זיי באקומען א גוטן עדיוקעישאן, ליינען דורך די ליטערעטשער און זיי שרייבן אונטער א צעטל, דאס מוז יעדע טאטע מאמע פארלאנגען, איף מיי טשיילד איז מאלעסטעד חס ושלום אין קעמפ איי וויל גאו טו די פאליס ניין וואן וואן, די מינוט די ישיבה זאגט אונז וויל מיר נישט, זאלסטו וויסן שיק נישט דארט דיין קינד. כ'האב ענק שוין געזאגט, וויאזוי קענסטו באקעמפן אזא גרויסן ציבור? דו דארפסט טון איין זאך, יעדער וואס איז אין דיין זוהן'ס קלאס קען דעם טאטן און קען די מאמע, סאו איף יו העוו טוירטי טשילדרען אין א קלעס האסטו שוין ניינציג מענטשן, דרייסיג די קינדער און יעדער האט א טאטע און א מאמע, סאו ווען עטץ גייטס אריין ניינציג מענטשן צום קעמפ דירעקטאר, דאן זאג איך דיר צו ער גייט דיר נאכגעבן, הי העז נאו טשויס, ווי העוו טו דו דיס עז ע טיעם. איך קען מיך נישט שלאגן פאר יעדן, נאט גאנע געט נאו פלעיס. שוין, דאס איז וועגן די קעמפס. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. ס'דא אן עד, זעה איך דא, מצות קוממיות ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו. כ'וויל ענק זאגן, איך בין מעיד אז קוממיות'ער מצות איז די בעסטע מצות אין די וועלט. זיי פלעגן אלץ אזוי זאגן, איך בין מעיד בתורת עדות אז ס'איז די בעסטע מצה, ווייל אין די מצה ליגט אריינגעלייגט קטנים, זרע, און גדולים, ווייל אלע חזירים אין קוממיות, אלע זענען דארט געווען חזירים, צו איז עס קנעפל מאכער, צו איז עס דער וואלצער, אלע זענען געווען חזירים, און דארטן די חברה, מען האט זיך אנגע'חזיר'ט, און אויבן זענען זיי געגאנגען, זיי האבן געקנעטן אונזערע מצות און געוועלגערט אונזערע מצות, האט איר דארט פון אלעם גוטן, איז זאג איך פארן עולם, איר זאלט וויסן, דאונט טאטש איט. ווי ס'שטייט דא ניתן להשיג סעווען וואן עיט פאר טרי פייוו טו פאר וואן פאר פרעגט אים אין יעדע מצה וויפיל ס'ליגט אריינגעלייגט זרע און וויפיל ס'ליגט אריינגעלייגט קטנה. יעצט נאך א זאך, ס'קומט יעצט ס'איז דא אן אסיפה פון רבנים וואס אונז עדווערטייזן פעברוארי זעקס און צוואנציג גייט זיין בית המדרש מאור החיים וויזשניץ בנין וואלחאווע אונטערגעשריבן רפאל הלוי שור משה גרין שלמה מרדכי ברעסלאווער און רבי שרגא פייוול שנעעבאלג, און נאכדעם איז דא אשר דוד מאי. יעצט דאס איז וועגן שמיטה, ווייל ס'קומט שוין באלד שמיטה דעם ראש השנה, וואס מען וועט טון. יעצט איך גיי נישט יעצט אריין דא אויף יעדן רב דא וואס איך האב אויף אים צו זאגן, משה גרין ווייסט איר דאך וואסער א לאולייף א שמוציאן ער איז, ער געזאגט מיך אינטערעסירט נישט אז אלע בחורים אין סקווער שמד'ן זיך, איך מוז דאווענען ראש השנה פארן עמוד און איך גיי מיך נישט טשעפען מיטן רעבן. איך האב מיט אים גערעדט אויך א לאולייף און דער ברעסלאווער, ס'איז געווען דארטן א מעשה מיט א הכשר, איך מיין איך גיי נישט אריין אין די אלע זאכן, איך וויל נאר איין זאך וויסן, ס'איז געקומען אידן זיי האבן געגעבן צען פופצן צוואנציג טויזנט דאלער פאר שמיטה, קודם ווען ס'איז געווען די לעצטע אסיפה זעקס יאר צוריק, איז געווען זייער אסאך מענטשן רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן ווייל זיי האבן געוואלט אז זאל מופיע זיין זיי טוען פאר אידישקייט, למעשה קיין איין רב נישט געקומען ס'איז געווען אויסגעשפילט, צווייטנס וויל איך וויסן נאך א זאך ווער נעמט אחריות אז דאס גייט פאר שמיטה, דריטנס וויל איך וויסן ווער געבט אובאכט אין ארץ ישראל אז די עדה חרדית זאל אונז נישט געבן וואס זיי קויפן איין אין די פעלדער וואס ס'ווערט געמאכט ביי אידן וואס ווערט איינגעפלאנצט ביי אידן זיי זענען דאך בלאפערס ליגנערס מ'האט זיי דאך שוין מיט אלעם געכאפט מ'האט זיי געכאפט מיט נבילות וטריפות, מ'האט זיי געכאפט יעצט מיט די שחיטה, ווי אונז טראסט מען זיי נישט, אונז האמיר זיי פאר זיבן יאר צוריק געכאפט, אונז האמיר געמאכט אן אייגענע גאנצע זאך, סאו ווער נעמט היינט אחריות אויף די אלע זאכן, גייסט סתם נעמען געלט אין אמת'ן עס געבן פאר די עדה, זאלן זיך פאקן די טאשן, און נאכדעם דוד שמידל איז פונקט אזא שייגעץ, אז מ'האט אים געכאפט אז ער האט אויך געגראבן טויטע. די אלע קנאים זענען גארנישט ווערד, איך הער אז דער שייגעץ.

די רבי האט אמאל געזאגט, ס'איז געווען וועגן עירוב מיט יארן צוריק, האט די רבי געזאגט אז ר' משה זאגט ס'איז אסור וויל איך נישט זאגן ס'איז מותר, ווייל ווען ר' משה זאל נישט זיין דער גרויסער כח התורה וואלט איך נישט געקענט טוהן מיין עבודת הקודש אין ציונות, און איך וואלט מיך געמוזט זעצן לערנען פסק'ען די אלע שאלות אין אמעריקע וואס ר' משה האט גע'פסק'נט, ממילא וויל איך נישט אנהייבן, האט ער געזאגט אז ר' משה זאגט ס'איז נישט דא קיין עירוב אין ניו יארק, איז נישט דא. און דאס איז וואס אונז פארשטייען מיר נישט, קומט זאלי שטריק פון שטריקלאנד, אין זיין טאטנ'ס ישיבה האט ער געפאטשקעט בחורים, זיי קומען היינט ארויס, און היינט אז מען רעדט קומט שוין אלעס ארויס, ער איז געווארן דער רשכבה"ג, און ער גייט זיך שלאגן און מען זאל אונטערברענגען דעם מיט יענעם, אונז האלט מיר אויך אז מען טאר נישט גראבן די טויטע, אונז האלט מען אז דוד שמירל גראבט אויך טויטע, אונז האלט מען אז דער חזיר'ישער מיילעך שטערן, זיין געלט גייט פאר אן ארגאניזעישאן וואס זיי גראבן אויך טויטע, און דערווייל מאכט ער פרנסה. איז בקיצור, האסטו גארנישט אויפגעטון מיט דעם, יעצט גייט זיין שמיטה, די עדה החרדית גייט אונז געבן צו עסן גע גע געהעריג וואס איז איינגעפלאנצט דורך אידן אין שמיטה אין אין ארץ ישראל, סא זאלי געמאכט שוין א שיפט אין פאליסי, איך הער אז זאלי האט שוין אויך ארויסגעווארפן די אלע קנאים, ער וויל שוין נישט פון זיי האנדלען, עס זעהט ער איז נישט גוט געפארן האט זיך צוקריגט מיט דושינסקי, צוקריגט מיט תולדות אהרן. ער האט צוקריגט מיט יעדן, ער בלייבט אליין, אונזער הייליגער רבי איז אויך געווען אחד היה אברהם, ער איז געשטאנען אויף איין זייט קעגן די וועלט, אבער ער איז געווען תורה, קדושה, יראת שמים, וואס מען קען רעדן אויף דעם איד, עס איז געווען אלע מדריגות פון פריעריגע צדיקים האט דער מענטש געהאט, ער האט אמאל געזאגט פורים ווען ער איז געווען שיכור, אונז זעמיר זיבעציג דורות וואס מ'האבן נישט פוגם געווען, ס'איז עפעס א נאמבער, זיבעציג דורות מוז צוריקגיין ביז די צייט פון די חז"ל. נישט דא אזויפיל דורות. שטעלט זיך פאר ווער דער איד איז געווען, האט ער זיך געקענט שלאגן מיט די וועלט. זאלי גייט זיך שלאגן מיט די וועלט ווייל ער האט א פרוים שטערן און א מיילעך שטערן מיט א אנדערן שטערן מיט א דריטן? ווער ביסטו? וואס ביסטו? ווער? דו ביסט מופיע בכלל אין עולם התורה? דער אנדערע פרוים שטערן גייט טאנצן מיט ארץ ישראל'דיגע שיקסעס דא אין א קלאב אין קווינס, כ'האב געזען א ווידיאו. ס'איז א שאד מען דארף אים זאגן, זי עסט אסם, זי געט פינף פראצענט פון איר געלט גייט פאר די מדינה, א ליצנות די גאנצע זאך, א קלאב פון רשעים, מען דארף זי אונטערברענגען, לעיזער קעסטנבוים איך האב א גרויסע הנאה אויב ס'איז אמת אז דו האסט אים נישט געגעבן קיין געלט ווייל דיין געלט איז ביז יעצט געגאנגען פאר זנות און דו ביסט טאקע רייך אבער דו וועסט אראפגיין ווייל שלמה המלך זאגט לסוף מבקש ככר לחם. חיים יענקל הערצאג איז אויך געווארן א יורד, און איך וויל דיר זאגן שענערס, אונז האמיר געהאט איינעם ווייסמאן,

אונדזערע קינדער זענען אונדזערע ביזנעס. דאס קינד וואס ס'שטייט אין די בלאגס דאס באצאלט דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, דאס איז געווען אונדזערס א קינד, דאס איז נישט געווען נאר א היימיש קינד. סאו יו שוד בי ווערי קערפול ס'זאל אין דיר נישט געלאנגען די קללה. וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, כ'האב געליינט דא אין א צייטונג, זייער א רעפיוטעבל צייטונג, שטייט דא אז פֿופֿציק פראצענט פון אלע ניו יארקער איינוואוינער קענען נישט באצאלן אפילו דעם רענט. מ'וואוינט נאר דא ווייל ס'איז דא דזשאבס, אבער מ'בלייבט אין א דעפיציט יעדן חודש. בעט נאכאמאל דעם עולם, טוטס מיר א טובה. מען מוז זיך ארגענעזירן אליינס אוועק צו מופן, נישט מאך שטעט בוי שטעט, קוק זעסט בלומבערג האט געבויט א שטאט, פאר אויף טעקסעס איז דא גרויסע שטעט באזעץ זיך דארט די אינפלעישן האט נישט געכאפט דארט, סא מיר אינגעלייט זענען אזוי קלוג און אזוי פארשטייען די די נייע מאדערן טעקנאלעדזשי זיי קענען מאכן צוויי דריי הונדערט טויזענט דאלער א יאר, ס'געווען פשוט ארעמע כולל אינגעלייט זיי האבן געוואוינט אין סיעטל וואשינגטאן,

יעצט האט מען אויך געטראפן איינעם, ער האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן, מסתמא האט ער געהאט חובות, קען עס נישט, מען דערטראגט עס נישט און מען דערהייבט עס נישט. יעצט איז דא אזוי, די צוויי רבנים וואס האבן געגעבן די גט מעושה'ס, איינער הייסט וואלמארק און דער אנדערער הייסט עפשטיין, יעצט צוביסלעך די אלע שלוחים האבן שוין געפליעד גילטי, יעצט איז דא נאך צוויי וואס האבן געפליעד גילטי, בסך הכל איז שוין דא דריי. ווער ס'האט יעצט געפליעד גילטי איז דער גאלדשטיין, אברהם גאלדשטיין, ער איז פיר און דרייסיג יאר אלט, און ער האט שוין א ברודער וואס ער האט שוין אויך געפליעד גילטי, סאו בקיצור רבותי ס'איז א שאנדע פארן רבונו של עולם, דער אייבערשטער האט געזאגט אז די גט מעושה'ס זענען פסול, האט מען געלאכט, יעצט קומט מען מ'זעצט איין אפאר חברה, אה, ווערט שוין יעדער איינער אנדערש, ס'איז אנבעליוועבל. אונז דארפן זיך אביסל צוריקקערן צום הייליגן באשעפער, און מ'דארף אנהייבן צו האלטן זיין תורה. און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן א גרינגען פסח און א פרייליכן פסח. כ'האב געוואלט אויכעט זאגן פארן עולם יעצט איז די שיימעס סיזען, ס'איז דא אין ברוקלין א וועירהאוז וואס האט אפגעברענט פראם טאפ טו די באדעם, אזא פייער איז נאכנישט געווען, דאס איז דער וועירהאוז וואס ס'טוט ריסייקלען פעיפער גודס און דארטן פלעגט מען אריינטראגן אלע שיימעס, יעצט דא איז דא צוויי פראבלעמען. קודם זיי טשארדזשען ביי אונז א פולע פרייז כאילו זיי באגראבן עס, און צו באגראבן דארף מען האבן א מורה הוראה צו וויסן וואס מען טוט ווייל ס'איז דא די פלעסטיק ס'טאר נישט פארפוילט ווערן ס'האט אין זיך ס'איז א חרס ס'שטייט אויף געוויסע שיימעס אז ס'מוז זיין ס'איז דא אין דעם הלכות ס'איז נישט אזוי פשוט באט עניוועי. צווייטע פראבלעם איז זיי טשארדזשען פון אונז גרויס געלט אויב עס צו טראגן א ריסייקלינג פלענט קען מען דאך עס לייגן אין סאניטעישן אויך. מען האט געטראפן פאר א יאהר צו פאר צוויי יאהר א גרויסן סאניטעישן טראק רבי שמואל דוד דער אודווארער האט געגעבן פאר זיין זוהן ער זאל זיין די רב המכשיר דערויף איך האב ארויף געשטעלט א דערויף שיימעס כ'האב עס געטראפן אינמיטן פסח ערגעץ אראפ וויליאמסבורג סטריט איסט צו וועסט איך ווייס וועלכע גאס ס'איז דארט עניוועי דוב הייקינד האט זיך אריינגעלייגט אין די פרשה ווייל מען האט געטראפן אין בארא פארק איז דא די רעילראוד טרעק ס'איז דא דארטן פון אויבן ביז אראפ די אלטע באן וואס מען נוצט שוין נישט, און ער האט צוגעזאגט אז ער גייט נאר האבן איין קאמפעני וואס דאס זאל זיין חסד של אמת, זיי האבן א גרויסן בית החיים אין אפסטעיט און נאר זיי מעגן באגראבן שיימעס. יעצט אזוי ווי ער האט דאך א גרויס מויל, ער רעדט זייער אסאך, ער האלט נישט ביי גארנישט, ס'איז דא יעצט א מעשה פון א ווידיאו וואס א פאליס אפיסער אין טעקסעס, אין מיין געוועזענע רבנות שטאט, ער האט אפגעשטעלט איינעם וואס ער האט געדרייווט און זיינע לייסענס זענען געווען עקספייערט פון די קאר, דאס קאסט פערציג פופציג דאללער צו רינוען, האט ער אים געפרעגט פארוואס איז דאס? פארוואס האסטו עס נישט רינועט? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן די אמת, כ'האב אפאר קינדער אין שטוב און כ'האב נישט קיין געלט, האב איך געקלערט ס'מיר בעסער ווי איידערש אוועקצונעמען דאס ברויט פון די קינדער וועל איך עס אוועקנעמען פון דעם רינועל. איז ער געגאנגען האט אים געגעבן א סאמענס, מ'דארף דאך אים געבן א סאמענס, און האט אים אריינגעלייגט פון זיין טאש הונדערט דאלער, א הונדערט דאלער ביל, די גאנצע שטאט, אלע פאליס דארטן זענען אויף אזא א היראו צו זיין, ער טאר נישט ווייעלעיטן די לאו, האט אים געגעבן א דאנעישן, ס'איז מורא'דיג, זיי ווילן אים אנערן אלס א היראו, ס'איז זייער א שיינע זאך, באט למעשה דאס האט די ווידיאו נישט אויפגעכאפט, פארשטייסט דאס איז געווען שטילערהייט. יעצט, שוין, דאס איז זייער וויכטיג אז דער עולם זאל וויסן אז די שיימעס איז א פראבלעם, מען מוז גיין צו א טראק וואס ער האט א הכשר אפילו ער נעמט מער אפאר דאלער, און מען דארף עס לייגן ווי עס דארף צו זיין. איך האב אויך געוואלט זאגן פארן עולם, א גאנץ יאר איז מען נישט נזהר, יעדער האט די שיימעס פון די צייטונג, מען ווארפט עס אין גארביטש, קענסט זען אין אלע גארביטשעס דער איד, דער בלאט מיט אלעם, כ'האב זיי שוין לאנג געבעטן זאלן מאכן די דברי תורה עקסטערע און זאלן מאכן דעם צייטונג עקסטערע, ס'דא די פולאוט ווי מען שלעפט ארויס. די די שיימעס זאל מען קענען אוועקווארפן, מען זאל קענען סעיוון צוויי און פופציג אזאלעכע פולאוטס און עס ווארפן אין די שיימעס סוף יאר, ס'איז זייער זייער נישט שיין וואס מען שרייבט אויף יעדן צייטונג דברי תורה און ס'פליעט ארום אין אלע גאסן, מען דארף זעהן אז די שיימעס זאל מען קעיר גענומען אזוי ווי עס דארף צו זיין א גאנץ יאר און אוועקצולייגן פאר פסח ווען מען טראגט די שיימעס, אזוי וויל איך זאגן נאך א זאך, ס'דא יעצט עטליכע קאלס. ס'איז אריינגעקומען צו די שומרים, איינער האט געהאט צען טויזנט דאלער אונטער א שאפע, די שיקס האט אויסגעקלינט און זי האט עס גע'גנב'עט, ביינאכט האט מען געטראפן אז ס'פעלט, ווער די שיקס איז יאל נעווער פיינד אוט, מ'האט זי געטראפן דארט אין אין ווילימסבורג איז דארט דא א גאנצע פלאץ לעבן די לייבערי ווי ס'שטייען אלע שיקסעס. דו ברענגסט אריין צו דיר אין שטוב א גויטע, קודם אז דו האסט דזשולערי קען זי גנב'נען, אז דו האסט געלט קען זי גנב'נען, זי קען זיין אינפעקטעד אין עידס, זי קען זיין א גאנצע נאכט לויפט זי ארום מיט מיט גוים, יו דאנט קנאו עניטינג אבאוט הער היסטערי, זי קען זיין דראנק, און זי קען זיין א נערוון קראנקע, ווען נישט וואלט זי דאך געווען א פארהייראטע פרוי, יו דאנט קנאו הער היסטערי, זי איז געקומען פון אווערסיס, און ס'קען געשען אסאך אומגליקן, זי קען פוינטן די פינגער אויף דיין מאן, זי קען פוינטן די פינגער אויף דיר אז דו האסט זי געטאטשט, דו האסט זי געטרייט צו טאטשן,

און מען דארף וואטשען דאס הויז זאל זיין זייער גוט באהאלטען מיט פון געלט זאכען, און מען דארף נאכגיין נאך די גויטע, מען דארף זעהן ווי זי טוט און ווי זי גייט און וואס זי טוט און אזוי ווייטער, און אנדערש זאלסטו נישט לאזען א גויטע אליינס, חוץ פון ווען דו לאזט זי אליינס קען זי טרייפען מאכען דעם אויווען מיט'ן געז מיט אלעם. איך וויל אויכעט זייער שטארק ווארענען כלל ישראל און בעטען, איר האט שוין געהערט דאס ווארט אז דאסט איז נישט קיין חמץ און קינדער זענען נישט קיין קרבן פסח, צו א געוויסע פוינט איז דאס אמת, עפעס, ווייל מענטשן ווייסן נישט קיין סטאפער. ס'געווען פאר פיר פינעף יאר צוריק איז געווען אפשר פופצן צוואנציג מיסקערידזשעס וואס איך האב געוויסט, ווייל די הצלה האט מיר געזאגט, ווייל איך האב גערעדט דערפון. יעצט ברוך השם הער איך איז כמעט ווי ס'שוין נישט דא קיין מיסקערידזשעס, פארוואס א אידישע טאכטער דארף וויסן, פונקט אזוי ווי דו דארפסט אבאכט געבן אויף חמץ אין פסח דארפסטו אבאכט געבן אז זאלסט נישט הרג'נען דיין קינד בימי עיבור. אויב עטס געדענקטס האב איך ענק געזאגט פרשת שמות אז דריי זאכן איז געווען פאר די אידן זענען אויסגעלייזט געווארן, קודם כל קיינער האט נישט געזינדיגט מיט זנות, און די צווייטע זאך איז געווען אז מ'האט נישט געמאכט הוצאת זרע לבטלה, און די דריטע זאך איז געווען אז מ'האט נישט געהארגעט א קינד במעי אמו, איז דער זוהר מסביר, וואס הייסט מ'האט נישט געהארגעט א קינד במעי אמו? געווענדליך מיר זענען אן עת צרה, מ'זעהט נישט קיין וועג ארויס, מ'איז שוין געווען די דריטע דור אין מצרים, האט א מענטש געמאכט א חשבון וואס דארף איך ברענגען קינדער אויף די וועלט? וואס פרעה זאל האבן אויף וועם צו שעכטן, צו מיט וועם צו מאכן משכב זכר? נע, כ'על עס נישט טוהן, און אז זי איז שוואנגער געווארן האט זי געדארפט גראד גיין מאכן אן אבארשען. די אידישע קינדער האבן אבער נישט אזוי געטון ווייל זיי האבן נישט געוואוסט ווער ס'עט זיין דער מושיען של ישראל. שטעל דיר פאר דער גרעסטער מושיען של ישראל משה רבינו, זיין טאטע האט גע'גט זיין מאמע. שטעל דיר פאר ווי מ'האלט דא, ווייל דער בעל דבר האט אזוי צוגעפירט אז ס'זאל נישט חלילה געבוירן ווערן משה רבינו. האט ער אים מסביר געווען אז וואס דארפסטו מאכן קינדער, פרעה עט זיי עניוועי הרג'ענען. האט אים זיין טאכטער געזאגט, טאטע, דו ווייסט גזירתך קשה משל פרעה, דו ביסט ארגער פון פרעה, פרעה האט נאר געהייסן די יונגלעך מען זאל זיי הרג'ען, דו דו לאזט נישט צו אידישע קינדער זאלן געבוירן ווערן, איז ער געגאנגען און ער האט זי צוריק גענומען נאכאמאל. יעצט האב איך געטראכט אמאל אז וואס דער זוהר מיינט פאר אונז צו זאגן איז זייער פשוט, אז דו ארבעטסט דיך איבער מיט פסח ארבעט, דו מיינסט דו טוסט א מצוה, פארשטייסט? משה רבינו'ס טאטע האט אויך געמיינט עמרם אז ער טוט א מצוה ער גט'ט די פרוי גייט נישט אראפ ברענגען קינדער צו האבן צרות און דערווייל איז דאס נישט געווען א מצוה דערווייל איז דאס געווען אז דאס האט אויפגעהאלטן דעם גואל צדק די זעלבע דא אויכעט דו מיינסט אז דו גייסט דיך איבערארבעטן אויף פסח און דו גייסט ארויסנעמען יעדן טראפ חמץ דערווייל וויל דער בעל דבר זאלסט חלילה מפיל זיין אפשר איז דיין קינד דער וואס וועט אויסלייזן כלל ישראל. אדער עט זיין א גרויסע רב אדער א גרויסע רבי אדער א גרויסע תלמיד חכם אדער זיינע תפילות עלן זיין זייער חשוב אין הימל סא דעי אלע זאכן דארף מען זייער וואטשן דו קענסט נאר טוהן עד מקום שידו מגעת וויפיל דו קענסט וואס סאיז איבריג דאס איז נערוון און פאר נערוון דארפסטו נעמען נערוון פילס נישט זאלסט דיך איבער ארבעטן ס'דא אויף יעדע זאך הלכות איז געקומען אמאל א איד צום בריסקער רב געווען מוראדיג צוקאכט ס'דאכט זיך אים ער האט טועם געווען א שטיקל חמץ און אונז ווייסט מען אז חמץ איז במשהו זאגט אים בריסקער רב א משהו האט דאך אויך א שיעור האסט עפעס געפילט? האסט עפעס געזעהן? זאגט ער ניין, ס'דאכט זיך אים. ווערטס נישט נערוועז, דאס איז דעם בעל דבר'ס עצה. שטאט, סלאולי, מיט ישוב הדעת. קלין דיר אפ אלעס. קיינער נוצט כמעט נישט היינט די זעלבע דישעס פאר חמץ און פאר פסח. קויף דיר א נייעם ברענער אויפן געז. און מאך זיכער אז העכערן געז רענטש זאלסטו לייגן דאבל זילבער. נישט דאבל נאר דריי פיהר מאל זילבער. ווייל א גאנץ יאר גייט אריין דער הבל אין דעם. פאן וואס ס'ציט ארויס די לופט, און דער הבל איז מחבר די חמץ מיט דיין טאפ וואס דו קאכסט אויף פסח. דאס ארויפצולייגן דריי פיר מאל זילבער, ווייל טאמער איינס פאלט אראפ זאלסטו נישט בלייבן מיט א טאפ פון חמץ, אז די חמץ איז חלילה אריינגעפאלן, דאס איז מער וויכטיגער ווי זייער א סך שטותים וואס מ'געט זיך אפ מיט. דארטן העכער'ן געז ווי דו קאכסט א גאנץ יאר חמץ. דארפסט עס מאכן כאטש צוויי מאל ס'זאל נישט דורכגיין, ס'זאל נישט זיין בולע ופולט, אבער דו דארפסט עס גוט צוקלעבן מיט אזא ספעשל דאקט טעיפ וואס ס'פאלט נישט אראפ פון די היץ, און לייג פינף זעקס מאל אפילו, כדי טאמער פאלט איינס אראפ ביסטו נאך געדעקט מיט די איבריגע. יעדע זאלסטו עקסטערע צודעקן, נישט זאלסט געבן א דעק צו זעקס שטיקער איין קלעב פאר אלע, יעדע זאל זיין עקסטערע צוגעקלעבט, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג, אבער. נישט נעם עס אויס אויף דיינע קינדער וואס דו האסט, און נישט נעם עס אויס אויף די קינדערלעך וואס זיי וועלן דיר מערטשעם געבוירן ווערן וואס דו ביסט שוואנגער מיט זיי, טו נישט אזאלכע זאכן, נישט דאס מיינט דער אייבישטער, הרג'נען אידישע קינדער דאס האט שוין פרעה געהרג'עט, דו זיי נישט דער וואס דו הרג'עסט, אויף דעם האט מען זיך אונז ארויסגעצויגן פון מצרים. און נאכדעם ווען דו האסט שוין אויסגעקלינט אלעס און דו נוצט נישט די זעלבע דישעס, זאגסטו נאך אן ערליכן כל חמירא, נעמסט א ווייסן גארטל אזוי ווי די אין ירושלים, און דו זאגסט עס אויף אידיש אויך, און דו זאגסט עס דריי מאל אויך, און נאכדעם. זאל דיר דער אייבישטער העלפן זאלסט האבן א לעכטיגן פיינעם כשר'ן פסח. און דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אן עמערדזשענסי יעצט קומט א געהעריגער שיעור. אויסער דעם איז דא די וואך א שיעור וועגן שבת החודש דאס איז אויף קעסטל נאמבער צוויי. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תזריע. ס'איז שבת מברכים ניסן, ניסן איז די חנות פתוחה והחנוני מקיף, דער אייבישטער געבט אויף בארג, ער געבט קרעדיט, ער געבט א קרעדיט קארד פאר יעדן איד און ער זאגט קענסט עס יוזן, און מ'דארף האבן שכל עס אויסצונוצן.

זאגן זיי נאר אייביג די צווייטע נאמען, איז רופן זיי אים דזשואיש די גאנצע צייט. עניוועי, ס'איז גוטע נייעס. וואס איז געווען איז, איז אזוי, ס'איז דא א מענטש וואס ער הייסט משה וואלף קליין. ער איז האדום האדום הזה, דער רויטע פון די קליפה פון עשו הרשע. דער שייגעץ איז א היטמען פאר משה אבי המוסרים, נישט אבי אבות, אבי אבות איז משה טייטלבוים, ער איז אבי המוסרים, איינגעזעצט בחורים אין יום טוב מיט אלעם, שוין, בקיצור, ער האט גוט געטון, א שייגעץ, ער האט ארויסגעוויזן וואסארא שייגעץ ער איז מיט דעם, בקיצור, איז דער משה וואלף קליין איז א צוהיצטער יונגערמאן וואס ער לויפט נעבעך ארום און ער זוכט זנות. איז משה אבי המוסרים האט אים אריינגעשטעלט אין קארנעל ער זאל זיין דארטן א ליעזאן.
דארטן האבן זיי אויף כ'דענק נישט וועלכן שטאק האבן זיי דארט א גאנצע ווארד פאר משוגעים. נישט יעדע האספיטל האט מענטל פעישענטס. דא זיי האבן גענוג אז זיי האבן סתם קראנקע. מ'דארף נישט האבן מענטל. איז דער משה וואלף איז געווען דארטן און ער האט זיך קענען געלערנט מיט א מיידל וואס האט א סיריעס מענטל פראבלעמס און ער האט אנגעהויבן ארום צו טוהן מיט איר מעשים אשר לא יעשו ער האט געוויסט ווען מען לאזט זי ארויס פון דעם האספיטל ער האט זי אהיים געדרייווט און אלעס. יעצט ער איז אויך געווען דער וואס ער האט גענומען בען באבע'ס פעמילי מעמבער וואס האט גערעיפט זיין סעקרעטערי און ער איז געגאנגען משה וואלף קליין און ער האט געזאגט פאר בען באבע'ס פעמילי מעמבער זיין זוהן אדער זיין איידעם אז טאמער געסטו מיר נישט פופציג אלפים דעמאלטס וועל איך דיך איינזעצן. בקיצור, יענער האט געזאגט, כ'האב דאך נישט יעצט, קום צוריק מארגן. און צומארגן איז ער געווען געפינט און געהוקט, און מ'האט גאר איינגעזעצט משה וואלף קליין. נאכדעם האט מען געמאכט א דיעל ביי טשארלס היינס, דו זעצט מיך נישט איין, איך זעץ דיך נישט איין, און אלעס איז דורך בשלום. משה וואלף האט דעמאלטס געשריגן, ער האט ארויפגעשפרינגען אויף יענעמ'ס טיש און ער האט געשריגן, איך בין משמרת הצניעות! ער האט אן ארגענעזעישן, דאס קומט יעצט ארויף, וואטש ענד סי איט, ביז די נעקסטע פאר וואכן קומט דאס ארויס, איז אזוי ווי ער האט געהאט צו טון מיט א מיידל נאכדעם, און איך דארף דאך נישט קיין פופציג אלפים, האב איך אים ארויפגעשטעלט אויפן האטליין מען זאל וויסן מען זאל זיך וואטשן פאר דעם מענטש, דער מענטש האט געוואלט מענה זיין א קראנק מיידל, כ'מיין מילא יו פיק אן א געזונטן איז איין זאך, א קראנק מיידל, כ'וויל דיר זאגן ביסט ארגער ווי היטלער הרשע, היטלער האט געהאט א קיו פארטי פייוו פראגראם מען זאל אלע קראנקע אויסהרג'נען. ניט איך קענט איבערלאָזן אַז מ'זאָל מזנה זיין מיט זיי. זעט אויס ער האָט געהאַלטן אַז זנות טאָר מען אויך נישט טון מיט אַ קראַנקן ווייל זענען קראַנק. סאָ משה וואָלף קליין דו ביסט אַרגער פון היטלער הרשע ימח שמו און אויף דיר אויך. עניוועי. נאָך גיין כ'האָב אַרויף געלייגט אויפן האָטליין איז ער געוואָרן זייער אָנגעווייטיגט קאָלט ער מיך אָן איך זאָל אים אַראָפּנעמען ווייל שטייט אים צו פאַרלירן דער דזשאַב אינעם האָספּיטל טאָמער זיי אים געוואויר ווערן. זאָג איך אים נישט טאָמער זיי אים געוואויר ווערן איכ'ל אַראָפּגיין. כ'האָב מיטגענומען אַ לויער וואָס ער האָט געהאָלפן דאָס מיידל. און איך וועל איבערגעבן אז דו טארסט אין דעם האספיטל נישט זיין קיין ליעזאן. עניוועי, הייבט ער אן אזוי, נחום, דיין זון איז א פי עי, איך וויל אים ארייננעמען אין ביי אונז אין האספיטל. זאג איך אים, ר' איד, דארפסט אויפהערן צו רעדן ווייל דו ביסט ריקארדעד, איך וועל דיך איינזעצן פאר די אלע זאכן, וואס דו טוסט יעצט איז ברייבערי, איים גאנע פוט יו אין ביהיינד בארס. נו, זאגט ער, הייבט ער אן צו וויינען, וואס ווילסטו פון מיר, וואס האב איך געטון, איך דארף האבן פרנסה. זאג איך, וואס דו האסט געטון? האסט געדארפט פיקן סאמבאדי יור סייז ענד יור העלט, נישט א קראנק מיידל. זאגט ער ניין, איך האב איר געוואלט אהיים דרייוון און זי האט געבעטן זי וויל נוצן מיין סעלפאון, איך האב עס איר געגעבן, ס'איז אריינגעפאלן צווישן די פיס, האט עס, האב איך עס געוואלט ארויסנעמען. איר הערט וואס דא טוט זיך? און דאס איז דעם רעבינ'ס דרייווער געווען, משה וואלף איז געווען דער דרייווער פון זאליקא. איז אזוי, וועבערמאן איז געווען דער דרייווער פונעם אבי אבות המוסרים פון משה טייטלבוים, און. דער משה וואלף קליין איז אלץ אינטערעסאנט, משה'ס, משה פרידמאן, משה טייטלבוים, משה וואלף קליין, און משה וועבערמאן, ניין ער הייסט נחמיה, אקעי איינער פעלט, גוט, עניוועי, איז דער משה וואלף איז דער דרייווער פאר זאלי קאן, וואס איז זאלי קאן האט זיך ארום גענומען מיט שמוץ און טינופות, עניוועי, בקיצור, אונז זענמיר געגאנגען צום האספיטעל, און האמיר געהאט א מיטינג מיט זיי, און זיי האבן געזאגט זיי ווארפן אים ארויס. אנדערע זאגן אז מען האט אים נישט ארויסגעווארפן ווייל אז מ'גייט ארויף אויפן טעלעפאן און נאך דא איף יו ניד דע ביקור חולים רום אדער וואטעווער קומט נאך ארויף זיין נומער, קען זיין מען האט עס נישט געטשענדזשעט, קען זיין דעם נומער איז נאך יא דארט, און קען זיין מען האט אים נישט ארויסגעווארפן און קען זיין מען האט אים ארויסגעווארפן און צוריק גענומען, איי דאנט נאו און איי דאנט קעיר, ווען איך האב געענדיגט מיט דעם איז ער געפלויגן פונעם האספיטל, עניוועי יעצט איז עס משה אבי המוסרים זיין אבליגעישאן אז ער זאל זעהן אים צו געבן פרנסה, ס'איז פון זיינע היט מען. א מיליטער וואס א לאנד האט האט עס נאר ווען ס'איז דא צו עסן, אז ס'איז נישט דא צו עסן נישט דא קיין מיליטער. סאו עניוועי, דאס איז די פרשה פון משה וואלף קליין. איז דער משה וואלף קליין האט געמאכט א נאמען לעמען דזשוס ווייל ער האט געוויסט אז לעמען דזשוס איז א גוטער ידיד מיט בארי דייטש און מיט זיין ווייב די וויקטעם, און זיי האבן ארויסגעטוויטעט אויף זיין נאמען פאלטש אינפארמעישן. יעצט האט מען איינגעזעצט לעמען דזשוס ווייל ער איז געזעסן דארט אין קאורט, למעשה האבן זיי אים באפרייט די פאריגע וואכן, מיר האט שוין געזאגט דער לויער אז מען גייט אים באפרייען אבער ער האט געזאגט איך בעט דיך רעד נישט קיין ווארט ווייל אז דו רעדסט קענסטו מיר אוועקהרג'ענען א גאנצע מעשה, און דער לויער איז מיין פרענד, איך האב אים געבעטן, איך האב געזאגט אמאל א דרשה אין KW, דו ביסט זעהר זעהר א פארשטענדליכער מענטש, גיי דיך לערנען law. און ער איז געגאנגען, אבער ער האט נישט געקענט צוקומען צו טורא קאלעדזש, האט מיין זון אים גענומען מיט די קאר ביז לאנג איילענד און אים דארט איינגעשריבן ווייל דארט איז געווען אן אופענינג, און נאכדעם איז ער געקומען דא און קיין עין הרע איז מורא'דיג מצליח, ער איז אזא געלונגענער מענטש, ער האט קיינמאל נישט געלערנט קרימינעל לאו, ער האט נאר געלערנט ארביטרעישן ביזנעס לאו, ער האט געפירט דעם גאנצן קאמף ווי א העלד. כ'האב געזען אלע פעיפער ווארק ער האט מיר געוויזן, ער האט מיר געוויזן פונקטליך האו הי איז דואינג איט, און ס'איז געווען קיין עין הרע איך בין מפלה זיין גאונות, כ'האב אים געזאגט איך גיי דיך ארויס נעמען פון די ארביטרעישן שמארביטרעישן קרימינאל לאו דארטן באלאנגסטו עניוועי, ער האט עס געפירט, מ'האט ארויס געלאזט דעם מיסטער לעמען דזשוס, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען האט ער געטוישט זיין נאמען קען זיין אז מ'טאר נישט זאגן זיין עכטן נאמען הו נאוס, אבער ער איז מיר אויך א פרענד ער איז זייער א וואויל יונגעל א וואויל בחור'ל, און. ברוך השם ער איז ארויס פריי, אבער די אנדערע דער יוסף פליט און יונה ווייסמאן די זענען אן די הוק, זיי גייען באצאלן פאר דעם, און די צייטונג שרייבט אויכעט אז מען גייט מאכן א לאוסוט פאר דעם משה וואלף קליין, מען גייט אים נעמען אין קאורט, ער האט גענוצט יענעמס נאמען און געטוויט אויף יענעמס נאמען און דאס יענעם צו באגראבן, איינער האט עס אמאל געטון אויף מיר אויכעט, ער האט גענוצט מיין נאמען און האט ארום געשיקט טוויטס אויף שכם אויף שכם און איבער יוסף. ביז איך האב עס אפגעשטעלט. למעשה האלט מען ברוך השם שוין נאך א סטעפ פארווארד אין די אינטימידעישן אויף וויטנעסעס און אויף וויקטעמס, מען האלט דארט אז דער עולם גייט זיך וואטשן פון היינט מיל אן, ווייל זיי גייען זעהן אז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג וואס סאמהאו האט ער זיך דיזאלווט, ס'האט ליקווידירט. אזוי ווי דער רוס האט געזאגט ער וויל צוטיילן אויף צוועלף חלקים רוסלאנד, יעדער האט זיך גענומען זיין חלק, יעצט וויל ער צוריק, מיסטער פוטין וויל אלעס זאל צוריק קומען, מען גייט צוריק נעמען דעם גאנצן קלאפער געצייג אזוי ווי ס'איז געווען, דאס גייט עטס ענק אויסלערנען, טייגערס דאונט טשעינדזש דער ספאטס. סאו דאס איז דער שייגעץ דער משה וואלף קליין, דאס איז א א ממש א רשע פון די ערשטע קלאס, גיי טשעפען א קראנק מיידל? מילא טשעפעסט א געזונט מיידל גענוג ביטער אבער זי קען זיך דעפענדן נישט א האספיטעל מיידל ווען זי ווייסט אז די ביסט די גאד פאדער די ביסט דארטן דער גאנצער ליעזאן און די האסט געוויסט ווען זי קומט און ווען זי גייט איטס אנבעליוועבל סאו עניוועי דעיס איז די ערשטע סטעפ פארעווארד וואס האט זיך געריקט די לעצטע פאר טעג. אז מען האט מיסטער לעמעדזש עמס באפרייט טאטעלי, מען האט געזען ס'איז נישט געקומען פון זיין קעמערע, ס'איז געווען א מענטש וואס האט גענוצט זיין נאמען, און דאס איז אויך געווען דער אלטער סאטמאר אזיאטישער וועג. איינער פרעגט מיך, געווען ביזי מיט עפעס איינער פון מיין משפחה נישט געווען געזונט און אין האספיטעל אריין און ארויס, פרעגט מיך איינער זאג מיר האסטו געהערט, די קריאה פון פרשת זכור? זאג איך אים אזוי, די קריאה פון פרשת זכור האב איך נישט געהערט ווייל כ'בין געווען טרוד מיט א חולה, אבער איך האב געהערט א א פ שבת זכור דרשה, הערסט? נישט פון א זכור נאר פון א נקבה, כ'האב עס געהערט פון דזשאדזש די מענגא, זי איז א נקבה, זי איז א פרוי, האט זי געזאגט א דרשה א פרשת זכור דרשה, האט זי געזאגט אזוי, אין דעי קאמיוניטי האט זי געשריגן קולות, אין דעי קאמיוניטי. נעמט מען קלארע וואסער און מען מאכט עס שמוציג כדי מען זאל צומישן יעדן איינעם און מען זאל לאזן די חברה וואס זענען מאלעסטערס זאלן זיך דרייען אין די גאס און די חברה וואס זיי שטייען און זיי בעטן זיך מען זאל נישט צולאזן די חברה זאלן מאלעסטן די קינדער די זעצט מען איין אין תפיסה די טוט מען אן צרות צרירות זי האט געזאגט אזא שבת זכור דרשה איר הערט? כ'האב נאך אין מיין לעבן נישט געהערט אויף ענגליש אזא שיינע דרשה פאר שבת זכור אזוי גוט עס אראפגעלייגט. זאגט זי יו נאו וויי יור קאמיוניטי לוקס לייק דיס? ביקאוס די לידערס, רבנים, משמרת הצניעות האט זי געשריגן, זי האט נישט געקענט אפילו זאגן הצניעות, זי איז נאכדעם געגאנגען צום דענטיסט זאל איר פאררעכטן די ציין, זי האט זיך געבראכן די ציין אויפן ווארט משמרת הצניעות, זיי מאכן א חורבן אין ענקער קאמיוניטי, זי זאגט אזוי ווען איינער האט א פראבלעם אין יעדע קאמיוניטי, פיפל וואלק אוועי, איטס נאט דער ביזנעס, דער וואס האט דעם פראבלעם, דער ערלעדיגט זיך זיין פראבלעם וואן וועי אר די אדער. באט דו אין די קאמיוניטי ארבעט, א יעדער איז דא א גאנצער שותף מיט א דיעה זאגער און יעדער נעמט עקשען, מען גיסט בליטש אויף ראביי ראזענבערג, מען לויפט נאך וויקטימס, מען מאכט גרויסע אסיפות, מען ברענגט אריין גרויס געלט אז די פעדעפיילס זאלן זיך קענען ווייטער דרייען אין די גאס, זי האט געזאגט אין פֿופֿצן מינוט איר הערט אזא שבת זכור דרשה? זי האט געזאגט אזא תמחה זכר עמלק דרשה, אזא מחיית עמלק דרשה, איך זאג אייך באמת, כ'האב שוין יארן נישט געהערט אזוי גוט. סאו דו האסט א פראבלעם צו איך האב געהערט שבת זכור הייסט עס? דאס איז דיין פראבלעם? ס'איז אן אומגליק וואס מ'האט געטון מיט יעדן זכור ביי אונז אין שטאט, דאס איז דיין פראבלעם? האסט א פראבלעם צו איך האב געהערט שבת זכור? דאס איז שבת זכור. חוץ פון דעם, כ'האב ענק שוין געזאגט, איינער האט מיך געפרעגט, און כ'האב געזאגט מען הערט נישט צוועלף חדשים דארף מען יוצא זיין אין פרשת כי תצא, תמחה זכר עמלק, זאגט מיר יענער ער ווייסט נישט, ער האט געהערט זכר ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, זאג איך אים לאמיך דיר עפעס זאגן, אויב דו האסט דאס געהערט האסטו עס גוט געהערט. עניוועי, דאס איז דא די די אונזער סיסטעם, יעדער מישט זיך אריין, מען פארבלענדעט אלעס, מען נעמט פאלשע עדות, ס'קומט יעצט אשכנזי, ס'קומט יעצט די קעיס פון די גאווערמענט קומט יעצט, איז למעשה זיי האבן גענומען דעם גרעסטן די עי, זי האט פֿיר און דרײַסיק קעיסעס געטרייעלט קיין איינס נישט פארלוירן, זי איז א גאר גוטע פירער, די וואך גייט קומען ברוך מרדכי'ס קעיס, יעצט לכתחילה האט געהייסן, ס'איז געווען פאר א יאר צו פאר צוויי יאר פאר ראש השנה האט מען געגעבן ברוך מרדכי'ן א דיעל דרײַ יאר, איז ער געגאנגען אלען דערשאוויץ האט געזאגט ריפיוז עס, עס איז נישט קיין דיל. יעצט וויל אלען דערשאוויץ מען זאל אים געבן פינף יאר, ער איז שוין מסכים אויף פינף, יעצט די לעבאוויטשער זענען שוין נישט מסכים, און ביי די וועי דאס אלעס וואס איך זאג איז א דיסקלעימער, איך חלום ביינאכט און איך טראכט, איך נעם א דיסקלעימער, ווייל איך וויל נישט מען זאל מיך האלטן לייבל. ער שרייט שוין קלאר אז ער וואלט גענומען א דריי יאר, ער שרייט שוין פאר די לעבאוויטשערס נעמטס די פינף יאר, ווייל יעצט איז דער מצב אנגעצויגן. און זיי שרייען אויף דעם האסטו אונז פארפירט מיט מיליאנען דאלער מיט אזויפיל יאר, אונז האבן דאך געקענט האבן דריי יאר אן דיר פארדעם נאך צוויי יאר צוריק, ס'הייסט נישט אן אים אבער ער וואלט נישט געווען די לויער ער האט נאך געמאכט די אפיעל. עניוועי, ס'איז געווארן דא א צוהאמפערעכץ צווישן די לעבאוויטשעס מיטן לויער, פרעג וואס גייט פאר. יעצט, איך האב ענק געזאגט פאר צוויי צו פאר דריי וואכן צוריק אז די גאווערמענט האט איז מסכים צו געבן א. צען יאר דיעל שטאטס דרייסיג, און ער מוז ארויסגעבן אלעס וועם ער האט געטאטשט, און ער מוז מאכן א פאנד, כ'האב ענק איינגערעדט אסאך בארשט מיט לאקשן, אה די גאווערמענט האלט נישט ביי דעם, אונז האמער אזוי געהערט מאחורי פרגוד, אבער ס'איז נישט אמת, דער גרויסע פראסעקיוטער וואס האט נאכנישט פארלוירן קיין קעיס, פֿיר און דרײַסיק קעיס, האט נישט פארלוירן א קעיס, זי איז גראדע אין האמיסייד. האט זי געטענה'ט פאר די גאווערמענט און וועיט א מינוט, צו מאכן א דיעל און אים געבן פינף יאר האסטו מיך נישט געדארפט נוצן, דאס האסטו געקענט נעמען דעם קלענסטן צווישן אונז האסטו געקענט נוצן, אז דו האסט מיך גענומען גיי איך מאכן מיין דזשאב טאראו, איך גיי נישט נאר דעם קעיס אינוועסטיגעיטן, איך גיי אינוועסטיגעיטן ווי אזוי מ'האט געמעגט אוועקטראגן די וויקטימס און די וויטנעסעס און ווי אזוי מ'האט געמעגט געבן געלט און אפילו די לויערס וואס האבן עס געטון, עווריבאדי דעטס אינוואלווד גייט באקומען דא זיין פאנישמענט. יעצט דער גרויסער אלן דערשעוויץ דער אלקינו ואלקי אבותינו לויער האט געזאגט קלאר ער האט נאך נישט געהאט אזא פראסק ווי נחום ראזענבערג האט עהם געגעבן איך בין געשטאנען אינדרויסן פון קאורט און ס'איז געווען אפשר דרייסיג צייטונג שרייבערס און פיקטשער מאכערס און אלעס און ער האט אנגעהויבן צו זאגן איי סטיל העוו טעיפס האב איך אנגעהויבן צו שרייען טעיפס איך האב דיר וויפיל דו ווילסט איך געב דיר טויזענט טעיפס כ'האב אנגעהויבן צו שרייען יור א לייער יור א לאו לייף יו וואנט טו מעס אפ אווער קאמיוניטי דעט אלל די פעדאפיילס שוד וואלק אן די סטריט ביקאוז יור געטינג א פיו דאלערס. ער איז אזוי פארשעמט געבליבן ער איז אראפגעגאנגען מיט א קאפ ווייטאג ער האט געזאגט פאר איינעם פון די צייטונג שרייבערס אז ראזענבערג אינטימידעיטעד מי ער האט נאך אזא פאטש נישט געכאפט זייט ער עקזיסטירט אין די לאו עס האט זיך יעדער געביקט פאר אים און נאכדעם האט רב שלמה אהרן אים געשריגן מיסטער דערשעוויץ איי גאו וויט יו אין עוורי סטריט אין בארא פארק איף איי דאנט פיינד אין עוורי סטריט עט ליסט טען וויקטימס דעט ברוך מרדכי מאלעסטעד איי וואלק אינטו דזשעיל אן מיי און. און זיי האבן דאס אלעס נאכגעשריבן דאס איז אים געווען ממש ל ג אונז האבן אים געזאגט לכתחילה האסטו געטענה'ט אז דו מיינסט רייטשעסנעס א מענטש זאל נישט זיצן אומזינסט אין דזשעיל שפעטער ווען מ'האט דיר געזאגט מ'האט דיר איבערגעוויזן אז דער דער גרעסטער חזיר אין שטאט האסטו געשריגן קעלנער דאך אויך א ליגנער, סאו אז קעלנער האט גענומען געלט ממילא מעג מען אים אויך פראטעקטן מיט ליגן, עט די ענד אוו די דעי קעלנער איז ארויס פריי און ברוך מרדכי גייט זיצן, ער האט נאך אזא דורכפאל נישט געהאט, ער זאגט מיר אויף די עלטער האט מיר דאס נישט אויסגעפעלט, ער וועט דאך האבן אפאר טאלער אבער ער איז ער איז פוטש, עניוועי האב איך געהאלטן אז די גאווערמענט גייט אזוי טוהן נישט כהאב געהאלטן כהאב באקומען אינסייד אינפארמעישן אבער איך נעם זעקס דיסקלעימערס. למעשה די גאווערמענט האלט שוין נישט ביי דעם, די גאווערמענט האלט ביים ארויפשטעלן יעדן אויפן סטענד, איך קען נישט זאגן אלע נעמען ווייל איך וועל זאגן אלע נעמען העט איינער אנטלויפן און מ'וועט זאגן איך האב אינטרודעד אין דזשאסטיס, זיי האלטן ביים ארויפנעמען יעדן איינעם אויפן סטענד און אפילו די פאוערפול פעמילי, איך האב ענק געוואלט זאגן איך וויל ענק מסביר זיין ווער איז די פאוערפול פעמילי, די פאוערפול פעמילי זענען די אשכנזיס, רוצחים, גענגסטערס, ס'איז דא אפאר תלמידי חכמים אויך צווישן זיי, ס'איז דא אפאר משוגעים אויך צווישן זיי, גענוג ערליך, אבער עס איז דא חזירים צווישן זיי. למשל בערל אשכנזי האט נישט געוואלט נעמען אין זיין טאטענס שול ווייל ער האט געטאטשט דארט בחורים, און ס'האט מיר געזאגט איינער אז זיין טאטע האט א סטראוק אויף די רעכטע האנט, איז דאס איז ממש מן השמים ווייל ער פלעגט טאטשן מיט די רעכטע האנט די קינדער אונטערן טיש, אזוי האט מיר איינער געזאגט, כ'בין נישט רעספאנסיבל כ'נעם א דיסקלעימער, איר מיינט אז ער איז אליין א חזיר, ער איז א חזיר בן חזיר בן בנו של חזיר, דער גרויסער מעלבערנער רב, ער איז געווען א תלמיד פון דעם חכמי לובלין פונעם לובלינער רב, ווען ער איז געקומען אויף ירושלים האט ער נישט געמאכט קיין פרנסה האט ער פארקויפט פענטיס און בראס פאר פרויען אין מאה שערים, נאכדעם האט ער דאך געזען ס'איז נישט קיין תכלית, ער קען נישט צוקומען צו טאטשן קיינעם, האט זיך מיישב געווען ער איז א תלמיד חכם ער ווערט רב איז ער געפארן אויף מעלבורן ווערן רב. ווען זיי האבן אים ארויסגעיאגט פון דארטן האבן זיי געזאגט, מיר האבן זיי עס געהאט געזאגט, זיי ווילן האבן א רב אן א רעבעצן, ווייל די רעבעצן האט משוגע געמאכט יעדן, און זיי האבן זיי ארויסגעקאפט. האב איך געטענה'ט, א רב אן א רעבעצן איז צו נעמען א גלח, א גלח האט נישט קיין רעבעצן. האבן זיי געזאגט, מ'וועט כאטש ווארטן א יאר ביז מ'וועט נעמען א נייעם רב, ווייל זיי מוזן קומען צו זיך וואס דא איז פארגעגאנגען. דאס איז א חברה קראנק אויפ'ן קאפ, נערוון קראנקע מענטשן. שטעלט זיך אויף א בערל אשכנזי איך בעט אים גיי נישט אויפן סטענד אן א לויער דו ביסט משוגע זאגט ער איך גיי נאר זאגן דעם אמת זאג איך אים בערל לאמיך דיך אויסלערנען דאס געזעץ דא אויפן סטענד שטייט מען נאר ווען מען זאגט דעם אמת ווען מען זאגט א ליגנט שטייט מען אין ראדני אין די מקווה דא שטייט מען אויפן סטענד נאר ווען מען וויל זאגן דעם אמת און יעדער קומט מיט א לויער זאגט ער איך האב נישט קיין מורא מ'האט אים אנגערייצט האט זיך ארויפגעשטעלט אויפן סטענד ער געגאנגען זאגן אין א קאורט אוו לאו א ליגנט עטס ווייסט ווי מיעס דאס איז די גאנ.

עניוועי, האט ער א ברודער רופט זיך סאלאמאן, ער פירט דארטן איך ווייס דעי עפעס א קאמפעני וואס זיי געבן קאמיוניקעישאנס, איז ער געגאנגען ער האט אפגעקאלט די קאמפעני וואס האט מיר געגעבן דעם האטליין, זיי געזאגט זאלסט וויסן אונז וועמיר דיך סוען און זאלסט דיסקאנעקטן ראביי ראזענבערג, ער האט מיך דיסקאנעקטעט א האלבן טאג ביז ער איז צוגעקומען צו מיר, האב איך אים געזאגט טו מיר א טובה איך בין א רעפיוטעבל ראביי דא איך אנטלויף נישט, לייג עס צוריק.
איך בין ריספאנסיבל און ער האט מיך אויסגעהערט, ריקארדעד, געזאגט ער ריקארדט מיך, ממילא האט ער נישט קיין מורא געהאט. די גאווערמענט ווייסט היינט אז ער האט אפגעקאלט קאמיוניקעישאנס פון איין עק אמעריקע אויפן צווייטן, דאס איז די גרעסטע פעדערל פארברעך, דאס איז א פעדעראלישע זאך, דאס איז נישט סטעיט און נישט סיטי, ס'איז נישט טשארלס היינס, דאס איז פעדערל גאווערמענט וואס ער האט געטוהן אזא חוצפה צו טוהן, און נאך אין קאמיוניקעישאנס, איך האב פרידאם אוו. אוו ספיטש, איך ווייס באמת נישט וואס סאטמאר וויל דא, זיי האבן זיך איינגערעדט ווייל אינדערהיים אין סאקמער און אין קראלע און ארשיווע האבן זיי געקענט אונטערדריקן יעדן מענטש, האבן זיי זיך, זיי האבן געקענט אונטערדריקן דעם דעם שומר אמונים רבי, זיי האבן געקענט דעם ר' אבישל קראלער, הערשעלע סאטמאר האבן זיי אונטערדריקט, זיי האבן יעדן אונטערדריקט, האבן זיי געמיינט דא גייט עס ארבעטן, אונז זעמער נישט אין אמעריקע צו זיין עבדים און עבד לעבדים פאר רבנים, די רבנים זאלן גיין אין דר'ערד אריין ווייל זיי זענען פאלש, זיי האבן אונז אלע יארן ביטרעיט.

פון פרידאם אוו ספיטש אז עטס האטס א פראבלעם עטס האלטס די קינדער זאלן עס נישט אויסהערן גייטס מאכן אן אסיפה אין מעט דעי גרויסע מעט סטעדיום און זאגטס מזאל נישט אויסהערן נחום ראזענבערגס האטליין דאס אלעס וואס עטס האטס א רעכט צו טון מער פון דעם קענט עטס נישט טון עטס קענטס נישט אפקאלן סופלייערס עטס קענטס נישט אפקאלן מענטשן עטס קענטס מיך נישט סטראשען עטס קענטס נישט ארויסשטעלן קיין חרמות דאס איז איצעלע פימפס וועג.

און ער איז שוין האלב קראנק און האלב אויפן טויטן בעט, און וואס לאט ער איבער? לאט איבער אפאר בילדינגס וואס ער האט אפגע'גנב'עט, דעטס אלל וואס ער לאט איבער. און מען האט אים אויך צוגע'גנב'עט א בילדינג, לויט ווי ער טענה'ט האט אים זיין שווער גע'גנב'עט דעם בילדינג, אבער איך בין נאכנישט זיכער, כ'האב מורא ער האט נאר געוואלט גנב'ען דעם שווער'ס בילדינג אויך, און דאס איז די גאנצע סיסטעם וואס דא איז געווען. סאו דער סאלאמאן אשכנזי האט געמיינט אז וואס משה מוסר האט אים געהייסן ער זאל טוהן האט ער געטוהן, נאו וועי, יו קענט דו דיס ענימאר, די באלאוני געשטארבן. עניוועי. זיי גייען ארויפשטעלן אסאך מענטשן יעצט אויפן סטענד, דאונט דאונט טינק טווייס. יעצט דער סאלאמאן האט אויך געהאט א צעטל אז נאר ער קען נעמען די וויטנעס טורנהיים, דא אויף ארץ ישראל און ער טאר נישט צוריק קומען נאר טאמער ער לאזט אים, דער וויטנעס איז געפארן אין די מירער ישיבה האט זיך געדרייט און ער האט מטמא געווען דארט בחורים, ער האט אנגעגראופט בחורים. דאס אלעס איז רעקארדעד מענטשן האבן אנגעקאלט, די גאווערמענט ווייסט היינט אלעס, ביז יעצט זעהט אויס זענען זיי נישט געווען אינטערעסירט, אקעי אבי ס'איז דורך און פארטיג, יעצט איז געווארן א נייע זאך זיי ווילן אויסקלינען מן השורש ולמעלה, זיי ווילן אלעס אויסקלינען און דא העט זיין אזא קלינינג פראסעס דעט איז אנבעליוועבל, דא געבן זיי אים גארנישט קיין וואק און גרייט, זארג דיך נישט ער וואקט נישט ער העט אריינוואקן. ער העט האבן זיינע הונדערט יאר אין תפיסה. די שאלה איז נאר פארוואס, צו פאר סעקשועל אביוז, צו פאר אינטימידעיטן וויטנעסעס און וויקטימס, און עס קען גאר זיין אז מען ברענגט אריין זיין גרויסן זון פון ארץ ישראל ווייל ער האט אויסגעלייגט דאס געלט, און קען זיין לעיזער קעסטענבוים וועט אויך זיין אינוואלווד, און אויף דעם אלעם נעם איך זעכצן דיסקלעימערס, אבער עס גייט זיין לעבעדיג. יעצט פאר אונז בעיסיקלי איז דען א חילוק צו ברוך מרדכי זיצט פאר סעקשועל אביוז צו נישט? זאל ער זיצן פאר אנדערע זאכן, וועם איז דען א חילוק עז לאנג עז היז אףף די סטריט, ער איז דאך א דעינדזשער. נאר א חילוק די נפקא מינה כאפ ווען מ'עט אים ארויסלאזן? טאמער לאזט מען אים ארויס און מ'האט אים איינגעזעצט פאר דיפעימינג וויטנעסעס און וויקטעמס איז ער א געהעריגער עמך מענטש ווי יעדער ציווילישער מענטש. טאמער גייט ער אבער זיצן ווייל ער האט געטוהן סעקשועל אביוז פאר קינדער דעמאלטס באקומט ער נאך א רעדזשיסטערד לעיבל עד יום מותו אז ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. יעצט פאר אונז איז דאס בעסיקלי נישט קיין גרויסע נפקא מינה, ווייל ריגארדלעס די סיטועשען הי איז סיקסטי וואן סיקסטי טו ער קומט שוין נישט ארויס לעבעדיג, הי איז נאט קאמינג אוט אלייוו, ער קומט ארויס מיט א באדי בעג אדער מיט א פלעסטיק בעג, סאו הו קעירס אז ער איז געזעסן פאר דעם צו פאר יענעם, נאר וואס גייט זיין? אזוי העט ער איבערלאזן צוואה פאר זיינע קינדער אז ער איז געווען א צדיק, איי פארוואס ער איז געזעסן ווייל ער האט אינטימידעיטעד א וויקטעם? ני, במילא העט עס אים העלפן פאר שידוכים, ס'עט אים עניוועי נישט העלפן. ווייל ס'איז נאך דא קינדער וואס זענען אלט פינף און זעקס יאר היינט וואס ער האט שוין געטשעפעט, געפאטשקעט, יא, און די חברה העלן זיין דעמאלטס אכציג און פינף אכציג יאר אלט, אין הונדערט יאר ארום וועט מען נאך רעדן, יא, מיין טאטע האט מיר געזאגט און מיין זיידע האט מיר געזאגט ער האט מיך געטאטשט, ווייל יעדער רעדט דאך היינט. סאו טו אס איטס בעסיקלי נאו דיפרענס, נאר ס'איז אויף אזויפיל א דיפרענס אז די קאמיוניטי העט ווערן קלינער, אין דעם רעספעקט אז מ'העט מורא האבן צוצוגיין טאטשן די זאך, קיין, יעדער האט היינט מורא, קוק ארץ ישראל, ס'אריינגעקומען דער גליק יואלי גליק איז געגאנגען גראד די פאבליק סעיפטי אויפגעקאלט די פאליס די סטעיט פאליס מען נעמט דארט נישט קיין טשענס קיינער וויל נישט א פינעף יאר ארום זאל מען פוינטן אויפן פינגער אז ער האט נישט געלאזט גיין צו די פאליס. און דעיס איז זייער גוט אזוי דארף עס זיין ס'איז ממש א עוולה שאין כמוהו וואס דא איז פארגעגאנגען יעדער אזוי האט אזוי דזשאדזש דימענגא געזאגט יעדער מישט זיך אין די קאמיוניטי אריין ווער ביסטו ווער האט דיך געפרעגט איך גיי אין די גאס, ס'איז געווען דריי משוגעים וואס זענען מיר נאכגעלאפן, איצעלע פימפ ווייל ער האט זיך ארויסגעגעבן די מוסר און ער געזען מענטשן רעדן מיט מיר אין די גאס, און דער צווייטער איז געווען א איד וואס זיין זיין טאטן האט מען געכאפט אין בודאפעסט שבת מוצאי שבת סליחות מיט א שיקסע, ער איז געפארן דארטן כלומרשט אויף קברי צדיקים, און דער דריטער איז געווען שמעון ווייזער, איך גיי אריין אין קעש טשעקינג איך קעש א טשעק, לויפט מיר דער שמעון ווייזער נאך, דו שייגעץ דו, דו שייגעץ, ווער ביסטו שמעון, ווער האט דיך געשטעלט? פון ווי קומסטו מאין באת? ווער, ווער, וואס, ווי, וואס איז דער גאנצער שמעון ווייזער? ביסט א תלמיד חכם? האסט אמאל געלערנט? דו קענסט א הלכה? ביסט א רב? ביסט אויף, איך ווייס דארטן ס'הייסט אויף בארד נאמבער וואן צו בארד נאמבער טען? כ'מיין, וועגן דעם ווערסטו א גאנצער פירער אין שטאט נאכצושרייען פאר א פרעמדן מענטש וואס דו קענסט אים נישט? נאכצושרייען שייגעץ? גיי ארויס פון דא! נאך א מזל דער קעש טשעקינג. דער קעש טשעקינג איז זעהר א בר דעת, א קלוגער מענטש, אין זיין משפחה איז דא איינער וואס ער ליידט ביטערליך ווייל מען האט אים מאלעסטעט, ס'איז דא איינער אברהם שלום וויינבערגער וואס זיין טאטע האט פארקויפט הערינג, ער איז אן איידעם ביי רובין ביי דעם גרויסן עושר האט אים איבערגעלאזט מיליאנען, און ער האט געהאט אן אפארטמענט איך מיין וואן סיקסטי ווילסאן דארט האט ער גערעדט מיט יונגלעך און מיט מיידלעך. בחורים און האט אריינגעצויגן דארטן א בחור וואס האט געהאט פראבלעמען, האט אים אויסגעטון נאקעט, געמאכט משכב זכר און געזאגט אז אינעם פריערדיגן גלגול בין איך געווען גלית און דו, איך ווייס פונקטליך וואס האט אים איינגערעדט און אזוי האט ער אים צוויי יאר געפייניגט און די סוף איז דער איז א שברי כלי, האט אים נאך צוגעזאגט עס קיינעם נישט פארציילן, נאך די חתונה וועל איך דיר געבן פרנסה, יענער פלאגט זיך ביטערליך פאר פרנסה, און דאס זענען געווען אונזערע סייקייטריסטס די צדיקים, אברהם שלום וויינבערגער ווער וואלט זיך נישט משדך געווען מיט אים, א חשובער איד. מען נעמט אהער אזאלעכע קאנאנען, נחמיה וועבערמאן, ווי, ווער וואלט זיך נישט משדך געווען מיט זיי, חשוב'ע מענטשן, דרערד ליגערס, נואפים געווען, איינער גרעסער ווי דער צווייטער, דאס איז וואס דא איז געשעהן, ס'איז אן אנבעליוועבל סיטשועישאן וואס דא איז געשעהן. א משפחה פון מוכסים, איך געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן איז געווען די רובין פאמיליע די שלעגערס, זיי האבן געשלאגן, ווי, ווער זענען זיי, טאטע גענאכטן. גאר א גרויסער צדיק, א חשובער איד, א שוחט, אלע מעלות געהאט, אויפגעגעבן די שחיטה ווייל געהאלטן ס'איז נישט גענוג כשר, איז שוין געווארן דער רצחן פון שטאט, איך הער זאגן אז אברומי האט נישט געקענט איינזיצן אין דזשעיל און ס'האט זיך געגאנגען דארטן פראסקעס, איז ס'האט געהייסן ער איז שוין אינדרויסן נאך פיר חדשים אויף פסח איז ער אינדרויסן ער קומט נישט ארויס אויף פסח ער גייט ערשט שטיין פאר א דזשאדזש וואס מ'געט אים פאר דעם, יעצט איך זאג נישט אז ס'איז געווען זיין שולד מ'האט אים אריינגעלייגט צווישן אראבער קען זיין די אראבער האבן מיט אים אנגעהויבן די זאכן. איז דאך נישט אינטערעסאנט, ווייל אין סאטמאר האט מען דאך אויך נישט געקוקט ווער ס'האט אנגעהויבן, מען האט דען געקוקט צו דער איז די שולד צו יענער, ס'איז דא סארטן מענטשן וואס האבן געהאט א רעכט צו טון וואס זיי האבן געוואלט און זענען געווען אנטשאלענדזשעבל, זיי האבן געקענט מזנה זיין, זיי האבן געקענט אנשוואנגערן, זיי האבן געקענט טון וואס זיי האבן געוואלט און זענען געזעסן ווייטער אויבן אן. איך האב געשריגן יעצט אויף מיין טאטן פארוואס האסטו דיר א נאמען געגעבן ראזענבערג, פארוואס האסטו דיר נישט א נאמען געגעבן בערקאוויטש? פרעגט מיין טאטע וואס איז געשען, וואס ע וואס איז דיר בעסער בערקאוויטש? זאג איך, כ'וועל דיר זאגן זייער פשוט, כ'האב דערציילט אויפן האטליין א מעשה, דערציילט יעצט א מעשה אויפן האטליין, אז ס'דא אין אנטווערפן איז געווען איינער וואס מ'האט אים געכאפט אז ער האט פארקויפט טרייפע פלייש, ער איז א בעלזער אינגערמאן, ער הייסט וויינגארטן, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים. על השם, עס איז נישט דער וויינגארטן דער וואס האט געוואוינט מיט זיין טאכטער, ס'איז אן אנדערע וויינגארטן. בקיצור, איז דער מענטש האט אים געכאפט יעצט מיט טרייפות, האב איך עס ארויפגעלייגט פאריגע וואך אויפן האטליין אז ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר אין די אידישע געגנט, מען קען נעמען און פארקויפן אין אנטווערפן טרייפה פלייש און בית דין קען גארנישט טוהן, און ווי איז רב שיף? בקיצור איינער איז געקומען דא צופארן אויף א שמחה, זאגט ער מיר אזוי, קודם וויל איך דיר זאגן, רב שיף איז. פיש, אזוי ווי דו רופסט אים, ער איז א פיש אין ים וואס ער לויפט אוועק פון אלעם, ער איז א פעיקער, א פאפער, א בלאף, ס'איז יעצט א מעשה מיט אן אלמנה מיט די מיידל סקול מיט א געשעפט, האט ער פאר די אלמנה געזאגט איין זאך, פאר די מיידל סקול א צווייטע זאך, און פארן עולם א דריטע זאך, ער איז א ליגנער, ער קען נאר גיין צווישן די טראפן, ער זאגט מיר נחום, ער האט מער שונאים אין אנטווערפן ווי דו האסט אין די גאנצע וועלט. נעם צאם אלע דיינע שונאים, און דו האסט אסאך שונאים, אלע אינאיינעם איז נאכנישט וויפיל ער האט אין אנטווערפן אין זיין שטאט. ס'איז א לאו-לייף זאגן זיי. עניוועי, איז דער שיף פיש וויאזוי דו ווילסט אים רופן, קען נישט אפשטעלן די וויינגארטן אז ער זאל נישט פארקויפן די טרייפענע פלייש? נו וויאזוי ארבעט דאס? נו פון וואס איז ער שטאטסרב? זעמיר דאך אונז מער שטאטסרב ווי ער. זאגט ער מיר אבער איין טעות האסטו געמאכט און דו מוזט עס פארעכטן, דו האסט געטענה'ט אז וויינגארטן האט פארקויפט פלייש און ס'איז שוין געווען אמאל א פרשה אז מ'האט אריינגעברענגט טרייפע פלייש מיט פאלשע הכשרים און ס'איז שוין געווען מ'האט שוין נישט געטארט עסן אזוי אלט איז עס שוין געווען מ'האט עס געברענגט אריין פון איירלאנד און האסטו געזאגט יעצט איז דא די צווייטע פרשה זאגט יענער ס'לא ראי זה כראי זה. די פרשה דעמאלטס איז געווען מיט בערקאוויטש, איינער פון די וואס האבן א הכשר פון די קהילה, מחזיקי הדת דאכט זיך מיר הייסט עס, זאגט ער און דער שייגעץ האט פארקויפט נבילה פלייש, טרייפע פלייש, פלייש וואס איז שוין לאנג פעסט די יארן וואס מען מעג עס פארקויפן, ענד געס וואט העפענד? מען האט געזאגט אזוי ווי ער איז רב געצל בערקאוויטש דער דיין פון מאנרא'ס ברודער וועט מען אים ווייטער לאזן מיט א בר סמכא מיט א זיגל און ער וועט ווייטער קענען פארקויפן פלייש שטעלסט דיר פאר זאגט ער ביסטו געגאנגען דאס אויסגעמישט וויינגארטן מיט דעם וויינגארטן האט אפישעלי נישט קיין הכשר און ער זאגט פאר יעדן קום נישט דא אריין איך פארקויף נאר פאר די פרייע אידן, און איך האב גארנישט מיטן היימישן עולם. זאגט ער, דער עולם קומט כאטשיג ער ווייסט ס'איז נישטא קיין הכשר ווייל ער געט מיט צען יורא ביליגער א קילא. אבער דו מישט דאס אויס מיט געצל'ס ברודער? געצל'ס ברודער האט פארקויפט טרייפעס אפישעלי און מ'האט אים געכאפט אפישעלי, ער האט עס נישט געקענט לייקענען אפישעלי, און מ'האט אים געזאגט אזוי ווי דו ביסט הרב געצל'ס ברודער, דו ביסט א שיינער איש מכובד, גיי פארקויף ווייטער. און ווער ווייסט צו ער פארקויפט טאקע נישט ווייטער טרייף, זאגט ער מיש נישט אויס די צוויי פרשות. יעצט לאמיר אבער צוריק קומען צו וויינגארטנס פרשה, צו ער האט יא הכשר צו נישט, אויב בית דין קען אים נישט אפשפארן, דעמאלטס זעמער דאך אונז די בית דין, זעמער דאך די זעלבע כח ווי דער בית דין דארט. און דארט זאלסטו וויסן איז אויך דא א שטערנבוך, איך האב אים געטראפן, ער איז א ברודער פון דעם שטערנבוך, דער זעלבער שייגעץ ווי ער, נאר ער איז מתיר טויט און ער איז מתיר נבילה. יעצט האט ער ארויסגעשטעלט גרויסע פלאקאטן אין שטאט אז אויף פסח העט מען קענען האבן. צען עופות געשאכטענע פרישע, פשט אזוי, ביז יעצט האט ער נישט קיין פרישע עופות, פון ווי קומען די אלע פארפרוירענע פליישן? פון ווי? פון איירלענד? פון ענגלאנד? צו קען זיין סקומט פון פינקל, קען זיין פינקל האט א סטאר אויף אן אנדערן נאמען? וויאזוי איז דאס מעגליך אז אזא גרויסע קהילה ווי אנטווערפן זאל נישט האבן א שוחט, מען זאל נישט קענען האבן פריש פלייש יעדע וואך?

איז אויף מאטעמאטיש איז צען מאל פיר איז פערציג חלקים, יעצט אז ס'איז דא א איד וואס ער האט כנראה צוועלף קינדער מיט איידעמער מיט שנירן מיט אלעם וואס זיי קומען צום סדר קען מען אויפנוצן צווישן די ערשטע נאכט און די ערשטן טאג קען מען אויפנוצן פערציג פארשענס טא לאמיר זאגן מ'העט עס געבן חזיר'יש קארג מ'העט געבן נאר א פליגעל אזוי ווי אינדערהיים אין מארמאראש העט מען אויפנוצן ביי די צווייטע נאכט העט שוין גארנישט בלייבן. און פארגעס נישט דעם זרוע מוז מען דאך אראפ נעמען אויכעט, ווייל ס'מוז דאך זיין פאר די קערה, און טאמער אפאר יא האבן א קערה דארף מען האבן אפאר זרעות, אקעי לאמיר שוין אוועק לייגן די אלע זייטיגע פראבלעמען, אבער וואס געשעהט די אנדערע פיר טאג חול המועד און וואס געשעהט די אנדערע צוויי טאג יום טוב? דעמאלטס דארף מען שוין נישט עסן כשר פלייש, דעמאלטס קען מען גיין צום וויינגארטן קויפן פלייש, צו מ'קען זיך אליינס עס אריינברענגען פון איירלענד. העי, איך הייב אן צו זעהן די שיף, דו האסט איבערגענומען א קראנק בעט, דו האסט דיך אריינגעלייגט דערין, און דו גייסט אפקרענקען, און ס'גייט זיך אויסלאזן א בוידעם. דעטס אלל. ס'איז געווען עפעס א רב האט איבערגענומען, מ'האט, דער רב קרייזיט האט אנגעזאגט אז קיינער זאל נישט איבערנעמען דעם רב נאר זיין זון. כ'האב נישט פארשטאנען פארוואס ער איז אזא איגאאיסטיש, נאכן טויט איז דאך נישטא קיין דזשעלעסי. נאר זעהט אויס ער האט געוויסט אסאך סודות און האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען, זיין זון וואלט נישט באשמוצט דעם טאטן. איך זאג נישט ער איז א שוכן עפר אבער עפעס געפעלט מיר נישט מיט דעם. און נאכדעם דער רב וואס האט איבערגענומען איז געווען א יאר צייט איז ער געווען רב און נאכדעם איז ער געשטארבן זייער שנעל. עטס ווייסט וואס ער איז געשטארבן? איך הייב אן צו פארשטיין ער האט געזען מען עסט נבילות וטריפות און און בשר חזירים און שפנים, האט ער זיך מייאש געווען, הי, הי קאדנט טעיק איט איז ער געשטארבן. דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'איז אזא מין איבערדרייעניש וואס דא גייט פאר, און זיי פירן די גאנצע שטאט. זאג איך פאר מיין טאטן, וואס האסטו נישט א נאמען געגעבן בערקאוויטש? ווען די איך געב מיר א נאמען בערקאוויטש מעג איך דאך האבן א האטליין אויך. געצל בערקאוויטש האט אונטערגעשריבן אויף מיין האטליין. איך האב אים אפגעקאלט, כ'האב א טעיפ, און א רב איז געזעסן און האט אים געפרעגט, איך האב דאך נישט געקענט פרעגן, איך בין דאך אין חרם. פרעג איך אים, רב געצל, וואס האט מען גע'שחט'ן אין קרית יואל דעמאלטס ווען ס'איז געווען די מאסקאווי דאק? פרשה, זאגט ער, איך ווייס, דער פרעג משה נח ווייס, איך דענק נישט וועמען האט געהייסן פרעגן, איינער פון די וויינשטאק, איינער פון די לעקערס פון רב אהרן וואס ער דארף פרנסה, די אלע לצנות וואס דא גייט פאר, אין די גזירות ת"ח ת"ט, זענען געשטארבן אסאך אידן, ס'איז געווען עמעץ א גרויסער צדיק וואס ער האט געהייסן ר' שמשון אסטראפאליע, דער צדיק, מען האט אים מודיע געווען פון הימל אז ס'גייט זיין א שחיטה פאר א גרויס חלק פון כלל ישראל, האט ער געפרעגט פארוואס? האט מען אים גענפערט וועגן די שחיטה און וועגן ברית מילה. יעצט לאמיר אהער נעמען די זאך. מען קען זאגן אז אידן האבן נישט גע'שחט'ן, ס'איז נישט געווען א צייט ביי אידן וואס ס'איז נישט געווען קיין שוחט, ס'איז אייביג געווען. פארקערט א שוחט איז געווען א מכובד'יגע פרנסה. און מילה, מען האט נישט גע'מל'עט, דער איז נאו סאטש טינג. די גרעסטע פרייע, די רעפארם אין ארץ ישראל ביז פאר אפאר יאר צוריק ווען זיי האבן געמאכט א מאוומענט קעגן דעם, ביז פאר אפאר יאר צוריק נישט געווען א איד וואס איז נישט געווען גע'מל'עט. נישט געווען אזא זאך. סאו וואס האט מען אים מודיע געווען פון הימל שחיטה מיט מילה? איך פארשטיי עס נישט. די תירוץ איז זייער פשוט, מען האט גע'שחט'ן און ס'איז געווען נבילות וטריפות, מען האט גע'מל'עט און מען האט צוריק ממשיך געווען די ערלה, מען האט זיך אויסגעמישט ויתערבו בגוים, ווי האבן די דייטשע אידן געזאגט, איך בין איין דויטשע יודע, קודם איז ער א דייטש, האט אים היטלער געוויזן, ווען דיין מאמע איז געווען זיבן דורות צוריק א איד, וועסטו אויך גיין אין קאלכאויוון? און דאס ביי דעם האלט מען יעצט, מען האלט ביי כליה פון כלל ישראל, ס'איז נבילות וטריפות אלעס, נישט דא די קליינע קהילות וואס מען קען שוין טראסטן, אמאל האט מען געזאגט די גרויסע שחיטות טויג נישט, און וואס איז מיט די קליינע קהילות? וואס איז מיט פאדווא וואס ער באהאלט אלעס? א שוחט האט מיר געזאגט ער איז דזשאבלעס שוין יארן ווייל ער האט זיך באקלאגט אויף די שחיטה אז ס'איז ממש נבילה טריפה האט מען אים ארויסגעווארפן. ס'איז א גרינגער וועג. אז נחום רוזנבערג וויל מ'זאל סעיפגארדן די קינדער, ווארפט מען אים ארויס, מ'לייגט אים אין חרם. ס'איז א גרינגער וועג עס צו טון. סא דאס איז וואס דא גייט פאר מיט אלעם, די שחיטה און די מילה. מ'נעמט קינדערלעך און בחורים מ'ווארפט זיי ארויס און אנדער עידזשד, ממש איז א דזשאוק. און ס'קומט יעצט אלעס ארויס. כ'האב אזא הנאה, ס'איז געווען יעצט א בחור'ל, ער הייסט עמרם קרומאן, און זיין פאטער הייסט אברהם שלמה קרומאן. איז ער ארויסגעקומען מיט א גאנצן צעטל, שרייבט ער אזוי, בסייעתא דשמיא, ער איז שוין היינט אפגעפארן, אבער זעהט אויס ער האט נאך אין זיך דאס ביסל חינוך וואס מ'האט אים געגעבן, איינער האט אמאל געזאגט, דו קענסט ארויסנעמען דעם מענטש פון וויליאמסבורג, אבער דו קענסט נישט ארויסנעמען וויליאמסבורג פונעם מענטש, ער איז א קרית יואל'ער גראדע, שרייבט ער, איך האף ענק אלע האבן געהאט א פרייליכן פורים. שרייבט ער ווייטער, איך האב געזען נעכטן א קליפ ווי די נטורי קרתא פארברענען דעם פאן פון די מדינת ישראל נאכמיטאג, איז מיר ארויסגעקומען אין זיכרון א אלטע פארגעסענע מעשה, ווען איך בין געווען א אכט יעריג יונגל, האב איך בטעות אויסגערעדט אינמיטן די מגילה ליינען, האט מיר מיין נטורי קרתא טאטע און בני יואל מאמע מיך גענומען און איינגעשפארט אינעם קעלער אינעם בעיסמענט פון אונזער הויז פאר מער ווי פֿיר און צוואַנציק שעה און נישט געגעבן קיין עסן און קיין טרינקען און ניטאמאל געקומען קוקן צי איך לעב. אבער דער פלג, שרייבט ער, דאס איז די ארץ ישראל'דיגע פאן, דאס איז דער חורבן פון כלל ישראל, והמבין יבין אונטערגעשריבן, עמרם קרומאן בן אברהם שלמה, ברוך השם מען האלט דא אז יעדער רעדט שוין, הע הע, ס'איז געקומען א דער שייע ווייס דער ארור האט א זון אין קרית יואל וואס איז אויך געווען א באס דרייווער, איך הער מען האט אים ארויסגעווארפן נאכדעם ווען אונז האבן זיך געשלאגן מיט מיט די קהילה. צו ס'איז אמת צו נישט ווייס איך נישט, איך גיי נישט נאך נאך יעדע זאך. דער עיקר איז אז טאמער ס'וועט זיין נאכאמאל א פרשה און מ'זאל נישט קענען זאגן זיי האבן נישט געוואוסט. איז למעשה איז ער ארויסגעקומען ביי די טעלעוויזשענס און געקאנפראנטעט זיין טאטן אין פראנט פון די טעלעוויזשענס און געזאגט טאטי ס'איז אמת אז דו האסט מיך געפאטשקעט ווי מ'טאר נישט יעדן פרייטאג צונאכטס? זאגט ער איך וויל נישט רעדן ווען עס איז דא די ליכט לעש אויס די טעלעוויזשען אונז וועלן זיך פארגלייכן, זאגט ער פארגלייכן גארנישט איך גלייב נישט אין די אלע זאכן וואס דו האסט מיך געלערנט איך וויל נישט וויסן דערפון און איך גיי מיר מיין וועג. נאכדעם האט די טעלעוויזשען נישט געוויסט ווער ס'זאגט אמת האט ער געטענה'ט ער איז געווען א בחור אין נייטרא און ער האט פארציילט פארן נייטרא פרינציפל פארן ראש ישיבה זיי געפארן מיט אים אויף נייטרא און מ'געפרעגט דעם פרינציפל מ'זעהט עס אויף טעלעוויזשען זאג ס'אמת אז דער בחור האט געזאגט זיין טאטע פאטשקעט אים יעדן פרייטאג צונאכטס ווען ער קומט אהיים ווייל אין די וואך איז ער דאך געשלאפן אין נייטרא זאגט ער יא ער האט עס מיר פארציילט פרעגט מיר ראש ישיבה נו פארוואס האסטו גארנישט געטון זאגט איך וועל דיר זאגן דעם אמת דיס גאוס בעק טווענטי יערס אגאו אונז האמיר נישט געוויסט וויאזוי צו הענדלען דעם סיטשועישן שטעל דיר פאר מ'האט נישט געוויסט וויאזוי צו הענדלען האט מען עס נישט געהענדלט זאג ווען א בחור זאגט אז ער האט קענסער חלילה וואלסטו געוויסט וויאזוי צו הענדלען דעם סיטשועישן אויך נישט ביסט געגאנגען אין א האספיטעל צו א פראפעשענעל צי צו א דאקטער? פאר וואס פאר א גוט יאר ביסטו דא נישט געגאנגען צו פראפעשענעל העלפ? ווייל עטץ האטס געמיינט ס'עט אזוי בלייבן אויף אייביג? נאנאנאנא ס'עט נישט בלייבן. סאו דאס איז דא וואס גייט פאר. יעצט כ'האב געזאגט פאריגע וואך אויפן האטליין אז אין באבוב אין מאנסי איז דא א מנהל יעקב אריאל און ער האלט דארטן א מלמד א חזיר יעקב מנחם הירש בן ר' יוסף דוד הירש און כ'האב אים געבעטן ער זאל אים ארויסווארפן און ער זאגט יא ער גייט טוהן אין דעם און פארטיג. און ער קומט צוריק אז ער האט זיך נאכגעפרעגט סיי ביים מנהל אין קראלע און סיי אין סאטמאר פון ווי מען האט אים ארויסגעווארפן דארט בקיצור דעם יענעם מנהל האט מען גראד משלח געווען אויך און ער איז אנטלאפן גראד אויף מאנסי צו טרעפן א דזשאב סאיז נישט וויכטיג זאגט ער אז מען האט אים געזאגט אז די עלטערן פון דעם קינד האבן געמוזט קומען איבערבעטן דעם מלמד דאך אזאלכע רשעים אז די האסט נישט קיין השגה די עלטערן האבן נישט איבערגעבעטן דעם מלמד מען האט געסטראשעט די עלטערן אז טאמער גייט דיין זון יעצט ארויס פון די ייש תלמוד תורה וועט מיר אים אונטערשטעלן פיסלעך און ער האט זיך געוואלגערט און געוואלגערט און מען האט אים איבעראל אונטערגעשטעלט פיסלעך. דאס איז וואס זיי האבן געטון. יעצט דער נפתלי הערש דער וואס ער ציט די נאז אזוי ווי זיין טאטע האט געצויגן, זיין טאטע ביי די זיבעציג האט נעבעך געצויגן די נאז. איז די אלע קינדער האבן זיך אויסגעלערנט פון טאטן עפעס א זאך. אלע זעצן זיך אראפ ביי טאנצן די הקפה. איז דיין טאטע איז שוין געווען זיבעציג ווען ער האט זיך אראפגעזעצט? ווען ער איז געווען יונג געדענק איך אים ער האט קיינמאל זיך נישט אראפגעזעצט. זיך אראפגעזעצט אויף דער עלטער. און ער האט געצויגן מיט די נאז אויף דער עלטער. סאו ער, דער נפתלי הערש, מיינט אז דאס איז דער קראלער. ער רופט זיך דער קראלער. ער מיינט אז דאס איז דער עבודת השם צו ציען די נאז. מען איז אמאל געגאנגען אים מאכן א מקווה, און עס האט געהאט פראבלעמס, ס'האט אריינגערינען פון אינדרויסן, ווייל דארטן איז דא א געפלאצטע פייפ אויף פלאשינג עוועניו. קיצער, מען האט מיך גערופן, איך בין געקומען, און איך האב אים געזאגט ווי אזוי מען דארף עס הענדלען. ער האט זיך געהאלטן אין איין שלעפן די נאז, זאג איך, ר' איד, די נאז שלעפן זאלסטו טון אין בית מדרש, ווען איך זיץ דא און איך רעד מיט דיר אן ערנסטן קאנווערסעישאן, אז דו שלעפן די נאז וועל איך ארויסוואקן אויף דיר? ווייל די משוגעים, אין דעם ליגט עס. ס'איז דא צוויי ספרים וואס זיי רעדן פון דעם אז מ'זאל נישט נאכמאכן פון רעבעס, איינס איז, ס'איז דא איינער הלל דוב גאנז, ער איז אויכעט פון משמרת הצניעות, ער האט אויך געזען אז ס'זאל אנהאלטן זנות לרחצה אבי מ'זאל מאכן געלט, הלל דוב גאנז האט ארויסגעגעבן די הנהגות פון זיין רעבן פון ר' משה אריה פריינד. און ער ברענגט עס צו פון נאך א ספר פון ווייסהויז, ס'איז דא איינער, ער לעבט שוין נישט נעבעך, רבי יאסל ווייסהויז, ער האט געמאכט מנהגים פונעם סאטמארער רעבן, שרייבט ער דארטן ברענגען זיי צו פון שיניעווער רב, אז מען זאל חלילה נישט נאכמאכן די תנועות פון א רעבן, דאס איז בבחינת עובד עבודה זרה, און יעדער איינער מאכט נאך דעם טאטן, שלעפט מיט די נאז, משוגענער, עניוועי. איז דער שייגעץ דער קראלער האט געסטראשעט. יעצט צו וואס איז דאס וויכטיג צו ער האט געסטראשעט צו נישט וועל איך ענק מסביר זיין. טאמער העט ער קומען נאכדעם דער דער בחור גייט שטיין אויפן סטענד נאר נישט יעצט ער דארף קודם אויסוואקסן און נאכדעם דארף ער ווי מען זאגט זען ווי ער האלט אין לעבן מיט א שידוך מיט א ישיבה צו מיט א דזשאב אבער דער קראלער דער שייגעץ גייט שטיין אויפן סטענד. אזוי ווי אלע שטייען. עט ער דאך שרייען כ'האב נישט געוואוסט. ניין, דו האסט געסטראשעט. דו האסט אונטערגעשטעלט פיסלעך, דו האסט אפגעקאלט אנדערע ישיבות. און אויף דעם, אויף די עדות וואס מ'האט יעצט פארקויפט פאר דעם מנהל פון באבוב, אויף דעם פארלאזט מען זיך. דאס איז געווארן היינט גוט געלט. והא ראיה, יענער מנהל האט אזוי געזאגט. דו פארשטייסט נישט אז ווען דו העסט האבן א צרה העט יענער מנהל רעדן גוט פאר דיר. און ווען יענער האט א צרה העסטו רעדן גוט פאר יענעם. דאס איז שמור לי ואשמור לך. נאר איין זאך. איך האב דיך געהאט אויפן האטליין, איך האב דיך געווארנט, דו העסט נישט קענען זאגן דו האסט נישט געוואוסט, טאמער סטרייקט ער נאך א קינד גייט זיין אזא לאוסוט קעגן דיר און קעגן די ישיבה אז דו העסט דיך נישט קענען אפווישן די נאז, ווייל יעצט טענה'סטו דאך מ'האט נישט געהערט אין מאנסי ער זאל עפעס טון. די חברה סטאפן נישט. דאסקאלאוויטש האט געטאטשט א פאטריקע אין דעם שאוער אין די תפיסה. די חברה ווייסט נישט קיין חילוק ווי האט ער געזאגט דער שי' קליין קליין האט געזאגט דאס בעסטע ווארט נחום ווען איך זעה מיין טארגעט איז נישט דא קיין באס איז נישט דא קיין מענטשן סאיז נישט דא גארנישט מיין טארגעט איז דאס איז עס ער האט זיך פארגעסן אז ער איז אין א תפיסה און ער האט זיך פארגעסן ער זיצט וועגן דעם און ער איז געגאנגען טאטשן א פאטעריק און מען האט אים אריינגעלייגט אין אין סאליטערי קאנפיינמענט איך האלט מען דארף שיקן דעם פאפא רב ער זאל אים דארטן וויזיט מבקר חולה זיין. ווייל דער פערד איז מעגן די אידישע טאכטער. ער טענה'ט נאך ער עט ארויסקומען און זאג מיר אז ער עט ארויסקומען? זאג מיר ווען דו וואלסט געווען א חזיר א מניוול וואלט דיך דיין ווייב געהאלטן ווען דו קומסט ארויס? איך מיין נישט דיין ווייב דיין רעבעצן. ווייל ווער וויל וואוינען מיט א מענטש וואס ער האט אוטסייד סעקס מיט אלע מענטשן און ער קען אהיים ברענגען אלע מיני קראנקייטן די פינף סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס ער קען בען אנשטעקיג זיין ווייב מיט אלע קינדער ווער וואלט געטאטשט אזא מענטש? אחוץ א א מעגא חזיר וואלט נישט צוגעגאנגען נאנט צו אזא מענטש. א מענטש וואלט נישט געגאנגען אין א טוילעט וואס ער איז געזעסן דערויף און ער וואלט נישט געגאנגען אין א מקווה וואס ער האט זיך געטובל'ט אפילו ווען ער האט זיך אפגעזייפט. און אחוץ פון דעם, דו ווייסט וואס דאס הייסט מעגן צו זיין א אידישע טאכטער? ער ברויך עס נישט. אז ער איז ביזי מיט זיינע בחורים אגאנצן טאג און מיט זיינע יונגלעך ברויך ער זי נישט. דעס איז סאו אנפעיר, זיצט א בהמה בצורת אדם, א זאגען קיין שום רב רוף איך נישט אזוי נאר דעם פאפא ווייל ער איז א בהמה געווען האט צוריק געבליבן קינדער געהאט טודרוס האט מיט מיט געלערנט און ער פירט נישט ס'דא גוטע פירערס דארט און דער בהמה זאגט אז מ'זאל נישט געבן קיין גט און זיין זון מאיר נעמט זיך נאך אן מיין טאטע האט נישט געזאגט מ'זאל נישט געבן האט ער האט אים יענער איד געזאגט דער טאטע פון דעם מיידל פון דעם ווייבל איז זאל דיין טאטע זאגן ער זאל געבן. זאגט ער דאס זאגט ער אויך נישט, א בהמה בצורת אדם אז ווילטס מאכן א ברכה ברוך משנה הבריות ווען עטס זען פאפא רב קענט עטס רואיג מאכן די ברכה בשם ומלכות און ס'איז נישט קיין ברכה לבטלה, א ריכטיגע בהמה בצורת אדם מען לאזט זיך נישט דעררעדן, דערווייל דאס קינד וואקסט איך זעה עס אסאך מאל אין די גאס די מאמע שלעפט זיך נעבעך ארום זי דארף זיצן א עגונה און ווארטן אויף אים פינף יאר און ער וועט אהיימקומען מיט עידס.

יעצט לאמיר גיין צו שטאט. קודם כל, דער מנהל האט דיך נישט באגלייבט דיר צו זאגן ווייל מארגן וועט ער דיך פון דיר דארפן א טובה. צווייטנס, וויל ער דיך פארדעקן די שאנדע ווייל ער האט נאך אלץ אפ היס סליוו אז אפשר גייט מען נאך סוען די תלמוד תורה מיטן מלמד וואס מען האלט צו ביים סוען נאר נישט יעצט. ס'איז געווען ווען איך האב געראטעוועט דעם וויקטים נעבעך פון משה מנחם טויבנפעלד האט מיר אויך דער סייקיאטריסט געזאגט נאט נאו, היז סיקסטין, איי העוו טיים. ער איז געווארן טווענטי וואן האט מען אויסגעשאסן, מ'האט איינגעזעצט משה מנחם, משה מנחם איז א פעדעפייל, ס'איז געווען אן אסיפה אין סקווער ביי די דיינים האט מען אים געבעטן ער זאל ארויסגיין, מ'האט געבעטן דעם טאטן, דער זון האט גארנישט מיטן טאטן, מ'האט געבעטן דעם טאטן, דעם טאטן האט מען דאך געסטראשעט מיט אים אונטערצינדן דאס הויז, צו דעם קענען דאך די סקווערע רוצחים, און איך האב געזאגט, איך האב אים ארויסגענומען, זאלן קומען צו מיר, צו מיר זענען זיי נישט געקומען. די סוף איז געווען זיין טאטע האט, מען האט יעצט געלייגט פרעשור זיין טאטע זאל הייסן דעם זון ארויסגיין פון קאורט, האט זיין טאטע געזאגט איך האב נאך פיר וויקטעמס, האט זיך אנגערופן רב פאליק איר מיינט ערנסט? זאגט ער יא איך געב אייך די נעמען אויך, האט ער געזאגט אויב אזוי מיש איך מיך נישט, ווער ס'טאטשט איינעם טאטשט יעדן, סאו בקיצור איז געגאנגען דער מנהל און ער האט געפרעגט דעם צווייטן מנהל. אז דער מנהל אין סאטמאר אין מאנסי שפיצער האט אנגעמאקלט אקירש'ע דעם טאטן אז ער זאל נישט קומען פאראויס. סא דאס זעלבע האט מען געטון דא מיט דעי עלטערן, מען האט זיי געזאגט מען וועט דיך פון דא ארויסווארפן און קיינער וועט דיך נישט אננעמען ווייל מען וועט דיך סטראשען, און דו ביסט דאך א מנהל ווייסטו דאך דעם סיסטעם וויאזוי דאס ארבעט, דו ווייסט עס בעסער פון מיר, סא עניוועי האסטו דיך געוואלט באהאלטן אונטער דעם אז דו האסט געמאכט אינוועסטיגעישן, יעצט וויל איך דיך פרעגן א שאלה, ווען א יונגל קומט אריין ס'בלוט אים פון די נאז מאכסטו אינוועסטיגעישן צו דו קאלסט די מאמע'ן צו די הצלה? פארוואס מאכסטו נישט אינוועסטיגעישאנס? פארוואס בלוט אים פון די נאז? ווייל אבוויעסלי האסטו נישט געלערנט מעדיקעל, און דו ביסט נישט קיין מעדיק, און אז דו'סט מאכן אינוועסטיגעישאנס וועסטו נאכנישט וויסן וואס טוט זיך, סאו אפשר איז דאס אויך די זעלבע? דו גייסט מאכן אינוועסטיגעישאנס? הו דו יו טינק יו אר? דו האסט דאך געלערנט סייקאלעדזשי, סייקייעטרי? דו האסט דאך געלערנט צו זיין אן אינוועסטיגעיטער, דו האסט דאך געלערנט די יומען נעיטשער וויאזוי מען כאפט די ליגן ביי יענעם, וויאזוי מען קען ארויסדרייען. ס'איז געווען יעצט א פאל אויך, ס'איז געווען עטליכע קינדער עס איז געווען פגעים, די עלטערן האבן אנגעהויבן צו אויספארשן, האבן די פאליס אין ארץ ישראל געזאגט אז מען קען נישט מיט זיי האנדלען, און זייער טעסטעמאוני וועט נישט זיין גוט, ווייל די עלטערן זענען געגאנגען צופיל, זיי האבן זיך געפרעגט, ער האט אזוי געטאטשט, ער האט זיך אריינגעשטופט דא באדער, צו אהער מיט אהין. העי, דעטס נאו גוד! איך זאג אייביג אין אלע מיינע שיעורים סיי אויף אידיש סיי אויף ענגליש סיי אויף היברו, דו ביסט נישט קיין אינוועסטיגעיטער, טוה נאר בארואיגן דאס קינד און גיי גראד צו די פאליס אדער צו א סייקייטריסט זאלן זיי מאכן אינוועסטיגעישאנס ווייל זיי ווייסן וויאזוי צו רעדן, זיי גייען נישט פרעגן וואו האסט זיך געשטופט, מען האט דיך געשטופט דא, מען האט אראפגעצויגן די הויזן ארויפגעצויגן די הויזן, זיי האבן אן אנדערן וועג צוצוגיין, ענד דעטס קאלד סייקאלעדזשי, דעי נאו האו טו דא איט. סאו בקיצור, ביסטו געווארן יעצט נישט נאר מנהל פון. באבוב אין מאנסי, ביסט אויך אן אינוועסטיגעיטאר, איך וויל דיר זאגן, ווייסט וואס אן אינוועסטיגעיטאר מאכט? אין זעקס יאר מאכסטו נישט וואס אן אינוועסטיגעיטאר מאכט אויף איין קעיס. דער ברוך מרדכי האט באצאלט הונדערטער טויזענטער דאלער פאר איינעם וואס ער רופט זיך טי או טי, עס איז אין ערגעץ נישט אנגעקומען, אבער ער האט פרובירט, איך ווייס, זיי האבן מיר געשיקט אמאל א מעסעדזש אז ער איז מיר נאכגעפארן דא און דארטן, אונז האבן אויסגערעכנט ווי איך בין געווען אין אלע סטעיטס. האב איך געזאגט די משוגענער די אויף דעם האסטו געדארפט דינגען א פרייוועט אינוועסטיגעיטאר איך זאג דיר לכתחילה ווי איך פאר קענסט מיר נאכקומען איך האב נישט קיין פראבלעם דא זעסטו וואס דא גייט פאר אינוועסטיגעיטארס מאכן הונדערטע טויזענטע דאלער סאו יעצט ביסטו שוין אן אינוועסטיגעיטאר אויכעט איך האף אז דו ביסט א בעסערע מנהל ווי אן אינוועסטיגעיטאר נאר דאס קען איך דיר זאגן איך האב דיך געווארנט ברבים אויפן האטליין ס'גייט קומען א צייט ווען מ'וועט ארויפשטעלן דעם קראלער נאזסלעפער

אויב עטס געדענקטס עטס האלטס מיט מיט מיין האטליין, איך האב געזאגט נאך פאר מען האט איינגעזעצט הערשל טויבענפעלד, איך האב געזאגט רבותי עס קומט אן ארעסט נישט פון משה מנחם טויבענפעלד, עס די עיקר ארעסט גייט קומען דרײַ יאר ארום, איך האב גערעדט מיטן סייקיאטריסט ער האט געזאגט ליסן איים נאט פוטינג דיס בוי אן סטענד הי העז טו קאם טו הימסעלף, היינט איז ער א מענטש, ער זוכט א דזשאב, ער איז אקעי היינט, און די זעלבע גייט דא זיין, מען וועט ארויף שטעלן דעם מלמד, דער מלמד קען זיך רואיג מיט נעמען דעם טוט בראש, מיט די פיזשאמעס ווייל ער גייט אין דזשעיל. וואטש ענד סי, ווייל אזוי ווי איך בין געווען אביסל אינוואלווד אין דעם קעיס האב איך גראד געהייסן אז ער זאל גיין פאר טערעפי מיט דעם קינד, אזוי אזוי ווי מיט משה מנחם'ס וויקטעם. אלעס איז פארשריבן. דער מלמד גייט גיין אין דזשעיל, און דער קראלער גייט, איך ווייס נישט צו ער גייט גיין אין דזשעיל, צו ער וועט נאר האבן א לאו-סוט, מ'וועט אים לייגן א לין אויף אלע בילדינגס, אזוי ווי מ'האט געטון מיט ישיבה אוניווערסיטי. עטס מוזט ענק אויסלערנען, די געים איז פאריבער. יו דו דע קריים, יו פעי דע טיים, און קיינער זאל נישט צוהעלפן. דער קראלער בהמה איז אים געגאנגען גוט, ער געהאט מענטשן אין ריעל עסטעיט מ'האט געמאכט פליפס, היינט גייט אים נישט, היינט מוז ער זיך נעבעך דעקן דעם בודזשעט, ער האט נישט געכאפט אז ווען ס'איז דא זנות גייט אלעס צוריק צוועגס. שלמה המלך זאגט, כל הבא אל אישה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, שלמה המלך זאגט כי בעד כיכר לחם אל אישה זונה, דרש'נט די גמרא כל הבא אל אישה זונה לסוף מבקש כיכר לחם. כ'האב די דרשה געזאגט זעקס יאר צוריק איך וועל עס איבער חזר'ן איך וועל עס זאגן ווי לאנג כ'על האבן מיין האטליין בלי נדר, כ'האב געזאגט פאר חיים יענקל לעבאוויטש די שייגעץ די רשע אז דו ווילסט ראטעווען דעם כבוד פון דיין טאטן זאלסטו אים קויפן א הויז א פענטהאוז אין די ווילידזש איין בעט זאל עס האבן און ער זאל יעדע נאכט זיך ארויף ברענגען א גוי און טוהן כל דבר אסור איי דאנט מיינד ער זאל אפילו אימפרעגנעטן א מעיל איי דאנט קעיר. באט וואן טינג, זאג דיין טאטן זאל זיך אפלאזן פון די קינדער, די קינדער זענען נישט זיינע טויס, האט ער געלאכט פון מיר, וואס האט ער געטון? אריינגעשיקט אסאך געלט, כ'נעם א דיסקלעימער, כ'הער זאגן פופציג טויזנט, כ'הער זאגן נאך מער, מען זאל אראפברענגען נחום ראזענבערג, ווייל זיי האבן געטענה'ט, דיין טאטע עט גיין אין דזשעיל טאמער נחום ראזענבערג האט א האטליין, ווייל ער רייצט אן דא דעם עולם. בקיצור האב איך אים דעמאלטס געזאגט זאלסט נישט שיקן קיין געלט צו ראטעווען דיין טאטן דער זיין דער וואס ער טוט אלע זיין און וואס ס'איז נאר דא ווייל כל הבא אל אישה זונה לסוף מבקש כיכר לחם און אז דו העלפסט דיין טאטן עסטו גיין אין דר'ערד איז ער אזוי רייך געווארן אז ער איז געווען באשריבן אין עמי מעגעזין אפאר וואכן צוריק ווי רייך ער איז און יעדער האט געקוקט זעהסט נחום ראזענבערג ווייסט נישט וואס ער רעדט. האב איך דעמאלטס געזאגט אויפן האטליין, דאונט געט היי ענד עקסייטעד, איך בין אויך אמאל געווען אין די ספעקולעישן ביזנעס, כ'האב געמאכט אפאר מיליאן דאלער און כ'בין אוועק. כ'האב א נדר גדול האב איך געמאכט בלי נדר, איך טאטש נישט די זאכן, ווייל כ'האב געזען אז אין איין טאג האב איך פארדינט פֿיר מיליאן, אנדערע טאג האב איך געקענט פארלירן דרײַ, און אנדערע טאג האב איך געמאכט צוויי, און נאכדעם האב איך געקענט פארלירן דרײַ. בין איך דאך שוין געבליבן מיט א מיינוס, כ'האב מיר אפגעמאכט געלט און דעטס איט, איי דאנט טאטש איט, כ'וויל נישט וויסן פיוטשערס און כ'וויל נישט וויסן קויפן זילבער מיט גאלד מיט ספעקולעישן, כ'וויל נישט וויסן דערפון, האב איך געזאגט געדענק דו ביסט אין א היי ריסק ביזנעס, האסט געמאכט יעצט טווענטי מיליאן, קענסט מארגן פארלירן די טווענטי מיליאן. עניוועי, זיי האבן געלאכט פון מיר. און ר' שלמה אהרן קעלנער האט מיר אייביג געזאגט נחום פאר איין זאך האב איך מורא, יעקב אבינו האט מורא געהאט פאר עשו'ס כיבוד אב, כאטשיג דער אייבישטער האט אים צוגעזאגט ושמרתיך בכל אשר תלך, איך וועל דיר זיין גוט און אלעס עט זיין. אבער ער האט אייביג נאך מורא געהאט ויירא ויצר, זאגן די ספרים, פאר עשו'ס כיבוד אב האט ער מורא געהאט, ער האט נישט מקיים געווען כיבוד אב וויפיל עשו, ווייל עשו איז געזעסן לעבן יצחק'ן, ער איז נעבעך געלאפן אין גלות, אמת ער איז געפארן לערנען תורה אבער קיין כיבוד אב איז נישט געווען, פלעגט מיר אלץ רב שלמה'ן זאגן נחום חמור'ס און צייטן ס'האט געהייסן ברוך מרדכי וואקט, אפילו ווען מ'האט אים געגעבן דריי יאר וואלט שוין געווען אז צוויי יאר איז ער שוין געזעסן א יאר האוז ארעסט און א יאר דאס, און פאר גוד ביהעיווער וואלט געגאנגען אכט חדשים זיצן. און איך וויל געבן א קאמפלימענט פאר רב שלמה'ן, קיינמאל איז נישט בייגעפאלן פון אונזער מויל און פון אונזער מחשבה אדורכצולאזן, אויב אזוי נעם געלט. קיינמאל נישט! און דא האט מען געשריגן ער האט געוואלט נעמען געלט. ס'איז געווען צייטן וואס מ'האט געוואוסט ער וועט גיין אויף זעקס זיבן חדשים זיצן, און דא האט מען געאפערט א מיליאן דאלער אונז האמיר גע. נישטאמאל לא יעלה על דעתי אז מ'זאל נעמען געלט. אבער שלמה'ן, ער האט געזאגט איין זאך די גאנצע צייט כ'האב מורא אז ער וועט וואקן. פארוואס? פאר איין טעם. דער טעם איז ווייל ער האט כיבוד אב. די זון לאזט זיך קאסטן פארן טאטן מיליאנען. האב איך אים געזאגט זיי נישט דערשראקן, ס'איז נישט קיין כיבוד אב, און ווען ס'איז כיבוד אב וואלט ער אים געגאנגען היילן, ער וואלט באצאלט פאר זיין טאטנ'ס וויקטעמס, ער זאל זיי היילן, ער וואלט נישט אויסגעגעבן פופציג טויזענט דאלער און מער אז ער זאל מיך אונטערברענגען ווייל איך האב זיכער גארנישט געטון, באט עניוועי, ס'גוט, ער האט געטון וואס ער האט געטון און פארטיג. יעצט האט מיר געזאגט איינער, כ'נעם א דיסקלעימער, איינער וואס איז באקאנט זייער אין זיין ביזנעס, אז דער גרעסטער געלט שיטער ווערט ארויסגעצויגן, איך האב אים געזאגט ער האט נישט קיין געלט, ער ארבעט פארן מפעל הפיס, ער ארבעט פאר די ניו יארק סטעיט לאטערי,

און יעדער זאל מיר נאכלויפן מיט א קאר און מיך וועלן איבערטרעטן, זאלסט וויסן איך האב דיר דעמאלטס געזאגט הער אויס די אמאליגע האטליינס, כל הבא על אישה זונה, ווער ס'קומט אויף אן אישה זונה אדער ווער ס'העלפט צו איז אויך אין דעם כלל לסוף מבקש כיכר לחם, דערמאן דיך גוט דאס וואס איך האב געזאגט, כ'האב געהאט א חקירה צו ווער ס'העלפט צו האט אויך דעם זעלבן דין צו נישט, און זעט זיך אויס דו האסט דעם זעלבן דין, איך הער זאגן דו ביסט פיניש, יעצט איך וויל דיר זאגן נאך א זאך. איך האב אמאל צוגעשטעלט פאר די גארמיזע ברידער א מקווה דארטן, איך ווייס אין עדמאנטאן קענעדע, דארט ווי די זון און די לבנה קומען זיך נישט צוזאם. דעמאלטס האב איך אנגעטראגן גראד אז ער זאל נעמען א היימישן מגיד שיעור, א ראש כולל, ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט, ס'איז נישט וויכטיג. למעשה געדענק איך ווי היינט, דער אפוינטמענט האט געדארפט זיין ביי אים אין אפיס, בקיצור זאגט ער מיר אז ער דארף מקצר זיין די מיטינג ווייל ער פארט יעצט צו רייכמאן אויף טאראנטא. שוין, און ער דערציילט מיר אז עס איז אן עמערדזשענסי אז ער מוז פארן. פרעג איך אים וואס איז געשען, זאגט ער איך וועל דיר זאגן די אמת, עס איז געווען עפעס ניינטי ניין ווי ערגעץ, ער האט געזען אז רייכמאן האט גערעדט צו די פרעס, פרעס האט אים געפרעגט וויפיל ער איז ווערד, פרעגט ער אים טווענטי ביליאן? לאכט ער, טוירטי? לאכט ער, ביי פיפטי? האט ער נאך אויך געלאכט, נאכדעם האט ער געזאגט לעטס סטאפ איט היער. סא די צייטונג גערעכנט ער איז ווערט אריבער פופציג ביליאן דאלער. זאגט ער מיר וואטש און זע רייכמאן גייט געבראכן, איך האב עפעס א בילדינג שותפות מיט זיי, איך גיי עס יעצט ארויסנעמען פארן בענקראפסי און איך גיי אים אויסצאלן. פרעג איך אים פארוואנעט ווייסטו אז ער גייט געבראכן? זאגט ער לאמיך דיך אויסלערנען, ער איז א ספרדישער, זיי גלייבן זייער שטארק אין עין הרע'ס, זאגט ער הער הער מיך אויס, אונז האמיר דא דריי ברידער, אונזער וועלטה איז פינף זעקס מאל רייכמאן, אבער אין די צייטונג עסטו אונז קיינמאל נישט זעהן, ווען נישט דאס וואס ער האט געגעבן א בילדינג פאר טאהש וואלט קיינער נישט געוואוסט פון אים, דו וועסט קיינמאל נישט זעהן אונזער נאמען. זענען דריי ברידער, אונז האמיר אייגענע אויל קוועלערס אין אראבישע שטעט אין אראבישע לענדער, קיינער ווייסט נישט, אונז קום מיר אן, מען ווייסט נישט אונז זעמיר אידן, אונז קום מיר אויף א האלבן טאג א טאג מען פארט ווייטער, עס קומען דא די צייטונגען זיי ווילן אונז, זיי ווילן אונז אויספרעגן, סאו ער האט מיר געוויזן ער האט שאפינג סענטערס וואס כדי די קינדער זאלן זיין ביזי ווען די עלטערן שאפן, האבן זיי אייגענע סווימינג פולס, אלימפיק סייז סווימינג פולס, אך אזא פראכט כ'האב מיין לעבן נישט געזעהן, און יעדער וויל זיי ווי מען זאגט רעדן מיט זיי, און זיי זאגן אזוי, מיי בראדער איז די מעין פארטנער, ווער איז הי? ער איז יעצט אין די די לאנד, די לאנד איז נישט געשטויגן נישט געפלויגן ער איז קיינמאל נישט דארטן, על כל פנים אזוי חידשן זיי ארום שוין דרייסיג יאר די צייטונגען, ס'איז קיינמאל נישט דא קיין באשרייבונג, קוק נאך עסטו זעהן, זענען נישט באשריבן אין ערגעץ, זאגט ער די מינוט רייכמאן האט אנגעהויבן צו רעדן, איז סר צלם זייער שאטן איז אוועק, טראסט מי הי'ז גאוינג אין בענקראפסי ווערי סון, כ'בין געווען ממש נתפעל, איך קום דיר בויען א מקווה, איך פאר א לאנגן וועג, צאלסט מיר א טריפ מיט אלעם, און דו קענסט נישט מיט מיר רעדן? זאגט ער ליסן איי העוו טו סעיוו די בילדינג איטס ווארט אלמאסט טרי האנדרעט מיליאן דאלערס איטס גאנא גאו אינטו בענקראפסי. געגאנגען ער האט עס אפגעקויפט פון רייכמאן און נאך פארן בענקראפסי און געזאגט איך בין ארויס פון דיר איר הערט ווערטער ווען חיים יענקל האט זיך געלאזט באשרייבן אינעם עמי ווי רייך ער איז איז ווען האב איך גראד געזאגט ער גייט זיין אין בענקראפסי כ'האב דאס געזאגט אויפן האטליין נאר וואס ס'דויערט צייט אמאל דויערט עס א טאג א וואך א חודש א האלב יאר א יאר באט פיינעלי דאס איז געווען דער סימן אז ער גייט געבראכן. אז ער האט שוין אנגעהויבן צו רעדן צו די צייטונג, נישט ווייל ער האט געוואוסט, עפעס האט ער נישט געוואוסט דעמאלטס, רייכמאן האט אויך נישט געוואוסט, נאר ווען אסאך מענטשן עפענען זיך אפאר אויגן געשעט א גרויסע עין הרע, און דאס איז וואס דא איז געשען, און דאס גייט יעצט ענק אנהייבן אויסצולערנען וואנס ענד פאר אלל. די גמרא זאגט אז אלעס מוז זיין באהאלטן, די גמרא זאגט ווען איינער גייט למוד גורנו, ער גייט נעמען די אקאונטינג וויפיל ער האט פארדינט מיט אלעם, דארף ער זאגן א תפילה, ס'זאל נישט אריינגיין קיין עין הרע בכרי זה. דא איז פארקערט, יעדער האט זיך ליב צו ווייזן. סאו יעצט הער איך זאגן פון א אינסייד סאורס אז זיין ביזנעס איז קאפוט, ער איז קאפוט. יעצט וואס גייט יעצט זיין? מען דארף דאך באצאלן פאר אלען דערשאוויץ. און יעצט פארשטיי איך שוין פארוואס אלען דערשאוויץ זאגט אז זענען שוין צוקריגט מיט אים. ביז יעצט האט ער געזאגט וואס צו טון און זיי האבן געפאלגט. יעצט זאגן זיי אים וואס צו טון. און ער זעט וואס זיי זאגן מאכט נישט קיין סענס. ער זאגט זיי יעצט נעם א פינף יאר פלי. ווייל דאס איז די בעסטע פאר דיר, ס'הייסט ס'איז צען יאר אבער פינף יאר, נאך פינף יאר קען ער גייען ארויס אויף פאראל, שרייט ער, שרייען זיי צוריק צו אים, אויף דעם האט דיר אונז געדארפט צאלן געלט, דאס האט מען דאך געהאט דעם פלי אן דיר, מען האט דאך דאס געהאט מיט צוויי צו פאר דריי יאר צוריק פאר ראש השנה. יא, דאס איז גוט. און די זעלבע וויל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם, ישיבה אוניווערסיטי איז ווערט א ביליאן דאלער, זיי האבן כמעט א ביליאן דאלער לאוסוטס, איינס האט מען יעצט אפגעשטעלט ווייל ס'איז שוין צו אלט פעסט סטעטשו אוו לימיטעישאן, אבער ס'איז גארנישט זיי טוען ריאפיעלן, זיי טענה'ן די לימיטעישאן האט זיך דאך ערשט יעצט אנגעהויבן ווייל מ'האט ביז יעצט איז דאך עס געווען ליגנט, אבער וויאזוי ס'זאל נישט זיין ס'איז דא נאך צוויי לאוסוטס און ס'גייט קומען אנדערע וואס זענען נאך אין סטעטשו אוו לימיטעישאן, וואטש ענד סי, וואנס איט סטארטס איט סטארטס אלל די וועי. איז במילא איז געווארן צרות. יעצט אפילו לאמיר זאגן אז דאס די לאוסוט פאר זעקס הונדערט מיליאן דאלער איז דערווייל אויף האולד מ'שלאגט זיך ארום, האב איך יעצט געליינט אין צייטונג, ממש יעצט, אז די ישיבה אוניווערסיטי סטראגלט מיט געלט, זענען אין דעט צוויי הונדערט און פופציג מיליאן דאלער, דאס טייטש טווענטי פייוו פערסענט אוו דעיר נעט וועליו איז אין דעט. דאס איז א א גרויסער פראבלעם, שטעל דיר פאר ווען דו קומסט היים יעדע וואך מיט א פעי טשעק און ס'פעלט דיר טווענטי פייוו פערסענט, ביסט אויף צרות, רייט? זיי מוזן יעצט פארקויפן די שענסטע בילדינגס וואס זיי האבן דארטן אויף די גרויסע גאס, אמסטערדאם עוועניו, די שענסטע געהאלטנסטע בילדינגס, און זיי מוזן דאס אוועקפארקויפן

פרעג איך אים, דו ביסט דאך דארטן א פרינציפל, איינער פון די ראשי ישיבות, וויאזוי קענסט דו צולאזן אז זיי זאלן האבן אויף די פרעמיסעס א געי בוט? דארט איז דא א בוט פאר די געי. האט ער געזאגט, ליסן, איך האב נישט קיין ברירה, ווייל א ישיבה, א יוניווערסיטי וואס ס'נעמט געלט, מוז נעמען, מוז האבן געי רייטס. פרעג איך אים, וואס דארפסטו, דער באיאנער רעבנ'ס איידעם, ביסט דאך דעם טאטע פונעם היינטיגן באיאנער רעבן? זאגט ער, איך האב שוין געזאגט פאר נארמען לאם האט מיר נארמען לאם געזאגט אזוי, ס'הייסט ישיבה יונעווערסיטי, ווען מ'פירט זיך ערליך איז מען אונטער די נאמען ישיבה, און ווען מ'טוט זנות איז מען אונטער די נאמען פון יונעווערסיטי, ווייל די יונעווערסיטי באקומט נישט קיין געלט נאר אז ס'איז דא א געי מאוומענט אן די פרעמיסעס. פרעג איך אים, אבער וויאזוי קענט איר דאס צולאזן? זאגט ער, נארמען לאם האט מיר געזאגט אז ס'געפעלט אייך נישט קענט איר רעזיגנירן איר קענט גיין. און דאס איז די ווערטער וואס האט מיר באיאנער רעבינ'ס טאטע געזאגט, איך האב עס שוין נאכגעזאגט אפאר מאל. סאו זעהט אויס אז דאס וואס שלמה המלך זאגט לסוף מבקש ככר לחם מיינט נישט אפילו נאר אליינס, נאר ס'מיינט די אלע וואס העלפן צו, ס'מיינט נישט דעם חזר אליין. צוגעהאלפן ברוך מרדכי'ן, דער זון גייט דאון דאון די טובס, און איך בין אים נישט מוחל פאר דעם וואס ער האט אריינגעשיקט דא געלט מיך אראפצוברענגען, איך האב נישט ווי צו דאווענען, איך האב נישט ווי צו גיין הערן תקיעת שופר, קריאת המגילה. איך האב נישט די אלע זאכן. מיך רודפ'ט מען אין די שטאט ווייל דיין טאטע האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך? כ'פארשטיי דאס נישט. אזוי ארבעט עס? המתגאה בעשרו נאבד. דו וועסט אונטערגיין. איך זאג דיר, דו וועסט נאך גיין לסוף מבקש ככר לחם. מ'וועט דיר נאך צאמשטעלן אויף שבת. דו רשע דו. וויאזוי האסטו געמעגט דאס טון? ישיבה יוניווערסיטי האט געבעקט די מנוולים? זיי האבן געבעקט די חזירים די מלמדים? קוק, טו הונדערט און פיפטי מיליאן דאלערס ווייפד דאון די דרעין.

ס'האט געדארפט רעכענען אויף דעם אז ס'וועט אמאל קומען אויף דעם די צייט, דער אייבערשטער געבט אן ערלי ווארנינג. דעמאלטס האט מיר באיאנער רבינ'ס טאטע געזאגט אז די ישיבה קאלעקט אַכציק מיליאן דאללער פון די גאווערמענט, וועגן דעם מוזן זיי האבן געי. נו שוין, קודם איז דא א לאוסוט זעקס הונדערט מיליאן, איך ווייס נישט וויפיל ס'וועט בלייבן פון דעם און וויפיל נישט, נאכדעם וועט נאך קומען לאוסוטס, און נאכדעם אז מען מוז שוין פארקויפן פאר צוויי הונדערט און פֿופֿציק מיליאן, און מעדאף האט צוגענומען הונדערט און צען מיליאן, סאו פיגער אוט ווי איז דער ריווח געווען. ס'האט זיך געלוינט צו האבן א בתי זונות אבי די גאווערמענט זאל געבן אַכציק מיליאן דאלער, כ'ווייס נישט צו אויף א יאר צו אויף פֿינף יאר כ'ווייס נישט, באט וואטעווער די סטארי איז אזוי זעהט מען אויס, סאו עניוועי, סאו באבובער מנהל פון מאנסי כ'האב דיך געווארענט ענד יו שוד רימעמבער דיס, דו ביסט אן א מייקרעפאון וואס ווערט אויסגעהערט ביי צוואַנציק טויזענט מענטשען און דו האסט געענפערט אז דו ביסט געווארן אן אינוועסטיגעיטער, דו האסט עס אינוועסטיגעיטעד, הייבט ער אן יעצט אזוי. ווען איך זאל וויסן הונדערט פראצענט ס'איז אמת, וואלט איך אים ארויסגעווארפן, און טאמער נישט, קען מען נישט סתם קאליע מאכן א אינגערמאן. יעצט לאמיר גיין צו שטייט, ווען ס'איז נישט הונדערט פראצענט אמת, דארפסטו אים אויך ארויסווארפן, ס'איז א ספק פיקוח נפש, מ'איז מחלל שבת, יעדער איד דארף האלטן שבת, שבת איז א געפערליכער עונש, ס'איז סקילה, ס'איז פונקט ווי משכב זכר, ווען איינער האלט נישט שבת טוט ער די זעלבע עבירה ווי משכב זכר, יעצט איך וויל דיך פרעגן א קשיא. איך וויל דיך פרעגן, ווען די דאקטער זאגט מען דארף האבן א גרוגרת און דרײַ הונדערט אידן לויפן ברענגען א גרוגרת, אין שלחן ערוך שטייט צען אבער אז דרײַ הונדערט איז אויך די זעלבע, איז קיין איינער נישט קיין מחלל שבת, אה יענער איז אנגעקומען פריער, איט מעיקס נאו דיפרענס, מען דארף א גרוגרת איז יעדער מחויב צו לויפן ברענגען א גרויגערס, און יעדער פאלט אריין אינעם ספק פיקוח נפש, אפשר עט זיין גרוגרת זיין דער ערשטער. סאו וויל איך פארשטיין, דו דארפסט זיין יעצט וודאי, ס'מוז ביי דיר זיין ברור כאחותו שאסורה אז ער האט געטוהן וואס מ'טאר נישט, ס'איז דאך א ספק פיקוח נפש, ס'איז דאך דוחה שבת, ס'איז דאך דוחה די די די דער עט דאך ווייטער מטמא זיין קינדער, איך זאל זאגן אז ער הערט אויף? ניין. יחיאל בראנער האט נישט אויפגעהערט נאכדעם ער איז געזעסן אפאר מאל אין דזשעיל, ברוך מרדכי האט נישט אויפגעהערט נאכדעם מ'האט עם ארויסגעלאזט פון די תפיסה, ער איז ווייטער געשווימען אין בוסטים האט מיך אפגעקאלט איך קען קומען אים זעהן שווימען און כאפן פיש, דאסקאלאוויטש איז אין די תפיסה הערט נישט אויף, סאו בקיצור דאס איז עס, איז דאך ס'א ספק פיקוח נפש דארפסטו דאך עס אויכעט נעמען אין די הענט אריין, ווילסט נישט פארשעמען די מלמד? די מלמד זאל זאגן ער קען נישט רעדן ער האט א וואוקעל קארד פראבלעם, דער'ס וועיס טו גאו אוט, סאו עניוועי.

סאו פארוואס איז יענער געגאנגען פאר טערעפי? ווייל ער האט געטרינקען טשערי פעפסי קאלע? די דייעט? מיין יו נאו ווען איינער גייט פאר טערעפי איז ער געגאנגען פאר א ריזען. און ער איז געגאנגען גראדן נאכדעם וואס ער האט געזאגט אז דער מלמד האט אים געטאטשט, ער האט אים אראפגעצויגן דעם זיפער און באקוקט פונקטליך צו די הויזן זענען אים טרוקן צו נישט און דערווייל האט ער זיך געשפילט מיטן. סאו איך וויל, איך בין נישט קלאר, איך וויל פארשטיין, דאס איז נישט גענוג באווייז אז ער האט עפעס געטוהן? לאמיך דיך אויסלערנען א כלל מנהל לעבן, ס'האט קיינער גארנישט געטוהן, נחמיה וועבערמאן שווערט אז ער איז אינעסענט, ס'איז נאך היינט דא מענטשן וואס זיי האלטן אז ער האט גארנישט געטוהן, א שיקסע איז געקומען זאגן עדות, אבער ווען זיי ווילן וויסן דעם אמת זאלן זיי אפקאלן דעם דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, האט זעקס מענטשן, נאך אנדערע זעקס וויקטימס, און נאכדעם איז דא דער, ס'איז דא דער גוטער, כ'האב ענק געזאגט, ס'איז דא א יענקל האראוויץ, אברהם יעקב, דער מעליצער רבי, דער רשע, דער שייגעץ, דער הינט, און ס'איז דא דער גוטער, יענקי האראוויץ, וואס ער העלפט צו אז מ'זאל האבן א קלין קאמיוניטי, ער האט פראדזשעקט יעס, ער העט דיר זאגן אז ער האט זיבן וויקטימס, אדער פארקערט, די די עי'ס אפיס האט זיבן און ער האט זעקס פון דרייצן, איך קען פערזענדליך א מיידל, א ווייבל, וואס זי האט געהאט אן אבארשען פון.

אבער ס'איז נאך דא היינט וואס זאגן נחמיה איז א צדיק! הא! נחמיה איז דאך א צדיק! טא וואו האו יו גאנא קנאו די טרוט? ווייסט ווען דו'סט וויסן דעם אמת? ווען דער בחור העט שטיין אויף א סטענד, און דער קרולער העט שטיין אויפן סטענד, און דער מלמד העט שטיין אויפן סטענד, און מ'וועט אים אוועקשיקן אזוי ווי מ'האט אוועקגעשיקט קאלקא פאר דרייצן יאר, און נאכדעם וועט מען נעמען אהער באבובער חדר, צו ס'איז אמאל שוין געווען נאך א קאמפלעינט, און אזוי ווי עטס האטס געדארפט וויסן אז ער איז מסוכן לציבור, ער איז א דעינדזשער, און עטס האטס נישט גענומען קער, העט מען ענק אויך סוען. מ'עט ענק צושפארן גאנץ באבוב. איך זאג דיר האסט אריינגעביסן יעצט אין זייער א הארטן נוס, אבער איט וויל טעיק טיים ביז ס'עט עקספלאודן, וואטש ענד סי. ס'האט גענומען איבער פיר יאר, פיר א האלב יאר ס'זאל עקספלאודן די פרשה פון טויבנפעלד, און ער גייט אריין פליען אין דזשעיל, זארג דיך נישט. די זוגארבי האט שוין היינט מורא, ער האט געזעהן וואס אונז האמיר געטוהן מיט טשארלס היינס, הייבט ער שוין אן צו ציטערן, ער זאגט שוין נאו מאר סוויטהארט דיעלס, ער האט שוין געזאגט פאר איינעם. ס'האט זיך געענדיגט די באלאני. און נאכדעם וויל איך פרעגן נאך א זאך באבוב'ער מנהל, דו ביסט דאך משועבד צו טון וואס ר' בנציון זאגט דיר, ער איז דאך דיין סופיריער, ער איז דאך דיין אלוקינו ואלוקי אבותינו, ווען נישט פליסטו דאך. כ'וויל דיך פרעגן, וואס האט ער געטון ווען ס'איז אריינגעקומען אין באבוב א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, דעם געוועזענעם זומער? ער האט עפעס געטון? ער האט עס געלאזט לויפן. יעצט, ער האט א בשותפות אייניקל מיט בעריש'ן.

ער האט געכאפט א שניר דעמידזשד מערטשענדייז פון בעריש מייזעלס וואס איז געזעסן ביי אהרן אין די שויס ווען זי איז געווען זעכצן יאר אלט. דאס איז כדרך המנאפים, ווען זי איז אן אשת איש האט זי א פראבלעם צו זי מעג צוריק גיין מיט איר מאן ווען צוויי עדות זעען עס, סאו ער שווימט אויכעט מיטן וואסער, די שטראם בלאזט אזוי בלאזט ער אויך אזוי, און דאס איז זייער ראנג אז דו האסט עס פארשוויגן, ווייל צו ר' בנציון הערט דעם האטליין צו נישט און צו מען געט אים איבער צו נישט איז איררעלעווענט, די. די ווייסט קלאר מ'האט דיך געווארנט אז דא איז דא א פראבלעם און יו דזשאסט איגנארד איט. אקעי, איר ווילט שפילן האקי? אונז קען מיר שפילן די געים, אונז קען מיר דאס זייער גוט ליידער, ברוך השם, אונז האמיר צופיל עקספיריענס געהאט ליידער. סאו יו קיפ אפ די גוד ווארק, דו שפילסט האקי און דו וועסט זען וויאזוי האקי וועט מיט דיר צוריקשפילן. דו וועסט אויסזען אזוי ווי זיגעלמאן, דו וועסט גיין זיצן פארן ספינקער רעבן. וועסט זען, דאונט ווארי. ס'האט זיך געטוישט יעצט די צייטן, יעדער קומט היינט ארויס און מ'האט שוין נישט קיין מורא, און ווער ס'קומט נישט ארויס, עלטערן וואס זיי קומען נישט ארויס, גייען ווערן געפאנישט, מ'וויל יעצט, מ'האלט יעצט אינמיטן דורכפירן א געזעץ אז מ'זאל צונעמען די קינדער פון זיי, ווייל זיי זענען נישט ריספאנסעבל פערענטס. יעצט, איך האב ענק שוין לאנג צוריק געזאגט אמאל אויפן האטליין, אז ס'דא פלעצער ביי קברי צדיקים, למשל ביי די מקווה פון מיישעלויעך, ס'דא ביי שמואל הנביא איז דא א קוואל מקווה, און און ס'דא אין אסאך קברי צדיקים, האב איך ענק אייביג געזאגט אז דאס איז די מאוסט דעינדזשערעס פלעצער וואס ס'איז דא, ווייל דארטן זיצן חזירים און מ'ווארט אויף בחורים. געדענק איך בין אמאל געגאנגען צו שמואל הנביא, אויפן וועג קומט צו מיר צו דארטן עפעס איינער, אויסגעזען אזוי ווי א ריכטיגער חברה'מאן, און זאגט ער מיר, גייסט צו שמואל הנביא און דו גייסט נישט אין מקווה פארדעם? זאג איך, איך בין דאך געווען היינט אינדערפרי, זאגט ער, אבער א מעיין זאגט ער דא איז דא א מעיין, ער ווייזט מיר ווי ערגעץ אונטער א שטיין איז טאקע דא א מעיין, כ'האב נישט געוויסט, זאגט ער מיר נו גיי אריין, זאג איך נא נא נא נא נא דו ביסט דא גיי איך נישט אריין, זאג איך וועל איך בין נישט דא אין צרות, איך בין פון חוץ לארץ און איך וויל מיך זען אהיים געזונטערהייט, בקיצור יעצט איז דא אין צייטונג א מעשה ווי א רבי מיט א תלמיד, די רבי איז פופציג די תלמיד איז פופצן צו צוואנציג, און זיי האבן געקויפט א דאנקי, חחחחחח, זיי האבן געקויפט אן אייזל, חחחחחח, בקיצור זיי האבן עס געקויפט פון אן אראבער, און זיי האבן עס געטראגן צו שמואל הנביא'ס קבר, און זיי האבן עס געוואלט שעכטן, בקיצור זיי האבן געקויפט א מעסער מיט אלעם, און דארט איז דא משרד הדתות, דארט האבן זיי וואטשערס, האבן זיי געזען ווי זיי גייען שעכטן אן אייזל, גייען, זיי האבן גראד גערופן די פאליס, מען האט זיי אפגעשטעלט. און מ'האט זיי אויסגעפארשט וואס זיי ווילן שעכטן דא אן אייזל, בקיצור למעשה האט ער מודה געווען דער רבי אז ער האט געטון מיטן תלמיד אז ער האט געטון מיט אים אסאך דברים אסורים און כדי זיי זאלן תשובה טון גייען זיי יעצט ברענגען א קרבן, איר הערט? אן א מזבח, מען ברענגט א דאנקי פארן אייבערשטן, א דאנקי איז דאך א טמא'נע בהמה, און ער גייט תשובה טון, לא די ער געמאכט משכב זכור און ווער ווייסט וואס נאך, איז ער נאך געגאנגען אין דעם דאנקי אויכעט שעכטן און הרג'ענען. כ'וויל נאכאמאל זאגן דעם עולם, ס'קומט יעצט בין הזמנים, ארץ ישראל איז א פלאץ וואס איז מורא'דיג מסוכן, ס'איז קודם מסוכן פאר די אלע טרייפות וואס איז דא, ביז יעצט האט מען עס געקענט מכחיש זיין, נע, נחום ראזענבערג זאגט אזוי, יעצט אז הרב לאנדא האט שוין געשריבן א בריוו האבן זיי געהאט א פראבלעם אז ער האט געזאגט מען מוז כשר'ן די כלים, האט די עדה מודה געווען יא, זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו אז ס'איז געווען א טעות, יעצט עס מיינט נישט צו זאגן אז דאס איז געווען דער ערשטער טעות, ס'דא אזעלכע טעותים יעדן טאג. בעיסיקלי וואס דאס מיינט צו זאגן איז אז יעצט האבן זיי געמוזט מודה זיין ביקאוז דעי העד נאו טשויס. זאג, אזעלכע געשעענישן געשעען דאך יעדן טאג. נאר הרב לאנדא כאפט עס נישט יעדעס מאל ס'איז אן אנדערער. דוד שווימער זאגט מען ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך. סאו כשרות האמער נישט, גארנישט האמער נישט. ווי גיימיר אונז אנקומען. קען זיין דעם דאנקי וואס דער מענטש דער רב האט געוואלט תשובה טוהן ווייל ער האט געמאכט משכב זכר מיט זיינס א תלמיד, קען זיין ער האט מיטן דאנקי אויך געמאכט משכב זכר, ואת הבהמה תהרוגו דאס כאפט זיך אריין ביי די עדה'ס פלייש עווענטשעלי. דארף מען נאר וויסן צו הרב לאנדא האט אן איידיע וויאזוי דאנקי פלייש זעהט אויס, ווייל קען זיין ער קען עס כאפן. איינער האט געפרעגט א חקירה צו א דזשיראף האט זייער א לאנגן האלז ווי דארף מען אים שעכטן אויבן אינמיטן צו אונטן? בקיצור, ער האט א פראבלעם ווי מען שעכט אים, דער האט געוואלט שעכטן א דאנק, עס זעהט אויס ער איז פון תלמידי בלעם הרשע שבא על אתונו, ער זאל ממשיך זיין אויף זיך די טומאה, ס'איז א ביטער געלעכטער. יעצט די שטאט דרייט זיך איבער אז שטערנבוך האט געזאגט א סטעיטמענט אז ער האט מקובל פון דעם ווילנער גאון אז ווען דער רוס וועט זיין אין קרים, זאל מען האפן פאר די פעמוני פון די גאולה? וואס דאס הייסט פעמוני ווייס איך נישט, אין חדר האט דער רבי געטייטשט פעמון א גלעקל און רימון א מילגרוים, ווייס נישט וואס דאס הייסט פעמוני גאולה, דאס ווארט האב איך שוין געהערט, עס איז נישט זיין ווארט, מען האט שוין אסאך נאכגעזאגט פון גאון. כ'האב נאר געוואלט זאגן א קליינע זאך ער זאל וויסן, ס'איז געווען א צייט אין ארץ ישראל וואס איז געווען זעקס שקל א דאלער, היינט איז עס דריי שקל א דאלער, צו דריי א האלב. דאס מיינט אז זאכן טשענדזשען זיך אקארדינג צו די עקאנעמי. ס'איז געווען א צייט ווען דער אייבערשטער האט אונז געוואלט ברענגען משיח'ן, און אונז זעמיר געווארן גרויס עזות פנימער מיט מחוצפים, מ'האט געמאכט אן אייגענע מדינה, און אין די מדינה אליינס שעכט מען נבילות וטריפות די עדה איז מודה, אויף דעם נעבעך איז געשען די גזירות תח ותט. און מען זעהט די גוים טשעפען מיט אונזער שחיטה און מיט אונזער מילה, פארוואס? ווייל דאס זענען די צוויי זאכן וואס אונז זעמער אליינס פוגם, איז במילא איז עשו הרשע האט א רעכט אונז צו טרייבערן. סאו איך וויל דיר זאגן, שטערנבוך, פאר דו האסט געגראבן טויטע איז דאס ווארט געווען קראנט, שטעל דיר פאר משיח וואלט שוין יעצט געקענט קומען, דאס וואס דו האסט רחמנות געהאט אשר חמל על הצאן, און אלה הצאן מה חטאו האסט געגעבן א היתר בפרהסיא אז מען מעג גראבן, דאס האט משיח'ן ארויסגעשטופט. דער הייליגער דברי חיים האט אמאל געזאגט, כ'האב געזען אין הימל ס'איז שוין אלעס פערטיג, דער בית המקדש, דער קדשי קדשים, אלעס, נאר די פרוכת איז נישט דא, האט אים דער שיניאווער רב געפרעגט, טאטע און פארוואס קענסטו נישט מאכן די פרוכת? זאגט ער אים, מיין טייער קינד כ'האב עס געמאכט און א רשע האט עס צעריסן און מ'דארף עס איבערמאכן, ווער דער רשע איז געווען ווייס איך נישט, פון וועם דער הייליגער דברי חיים האט גערעדט דעמאלטס ווייסט מען אונז נישט, אבער דאס זענען געווען זיינע ווערטער, א רשע האט עס אראפגעריסן און מ'דארף עס צוריק פיקסן, אונז האבן שוין געהאט משיח'ן גרייט דא. די רוס איז אין קרים משיח וואלט געקומען. למעשה אבער האט עס א רשע אראפגעריסן דאס איז שטערנבוך. אזוי ווי דו האסט עס אראפגעריסן ביז ווילאנג דוד שמידל האט געגראבן און ער געזאגט ער גראבט נישט האט ער כאטש געזאגט ער גראבט נישט זעמער געווען שוגגים זענען געווען אנוסים היינט זעמער מזידים מלאכט פון די תורה גראב מעגסט גראבן. זעלבסט טוט מען ריב אפאר אינגעלייט דארפן האבן ווי זיך אויסצומאכן העכער א בית החיים פון אידן וואס האבן געגעסן פון קרבן פסח. סא דאס ווארט פון ווילנער גאון איז אמת, נאר שוין נישט היינט, יעצט איז שוין דער שקל דריי א האלב שקל א דאלער. זאלסטו וויסן דו האסט אים ארויסגעשטופט, און קוק וואטש וואס סגייט יעצט זיין, יעדעס מאל וואס איז דא אן א שטיקל הארה אז משיח זאל קומען, און טאמער ווערט עס ארויסגעשופט גייט. די בלוט אין די גאסן. דאס זעלבע איז געווען די אלע גזירות מיט די אלע מלחמות. ס'איז געווען א שנת פקידה. אזוי האט אונז אונזער הייליגער רבי געלערנט. און יעצט איז געווען א שנת פקידה און דו האסט עס ארויסגעשטופט און יעצט קומט שמיטה, שטייט אין די יאר וואס משיח העט קומען העט זיין שמיטה. וואלט געקענט יעצט קומען משיח. דער רוס באזעצט קרים און משיח קומט. האסט עס ליידער ארויסגעשטופט און ס'גייט זיין ביטערע צרות. אמעריקע איז איינגעמאכט אין זויערן. די אונזער פרעזידענט ווייסט גארנישט, ער האט נישט קיין פארען פאליסי, ער איז פרא ערעב, ער איז אן אראבער, און ער וויל אז די מדינה זאל אונטערגיין מיט אלע אידן זאלן געהארגעט ווערן, ער זאגט עס נאר נישט אפן דא אין אמעריקע ווייל קודם האט ער מורא ער איז א דיפלאמאט, און צווייטענס איז דא אפאר אידן וואס האבן אים געגעבן געלט צו לויפן, ווען נישט וואלט ער אריינגעקומען, אפאר אידן מיט אראבער האבן אים אריינגעשטופט, ס'גייט ווערן באמבעס אין ארץ ישראל, קוק וואס טוט זיך דארטן, וואס מ'בויעט זיך אויף אין סיריע. מען כאפט א שיף, גוט האסט געכאפט צען מיסלס אבער פון וואנעט ווייסטו וויפיל ס'איז דורך געגאנגען. עס גייט די זעלבע זיין אין אמעריקע, זאלטס נישט מיינען, די רוס האט געזאגט אין א נוז קאנפרענס אז ער האט גענוג אטאמישע געווער אפצוווישן אמעריקע, און דער פוטין מאכט זיך א חשבון, העי, אונז האמיר דרײַ טויזנט פֿינף הונדערט באמבעס וואס איז געווען געצילט אויף אמעריקע, לאמיך כאטש אויסשיסן צען דערפון. און ער האט נישט קיין מורא פאר אמעריקע, קודם ער איז אן אלטער קעי דזשי בי חברה מאן, ער האט נישט קיין מורא פאר גארנישט, און נאכדעם אמעריקע ווייזט א מורא'דיגן שוואכקייט, זיי זענען גארנישט, פעיפער טייגער, און סגייט דא קומען אויף אמעריקע, אויף ארץ ישראל, און אויף איראן אויכעט, יא ארץ ישראל העט צוריק שיסן אויף איראן, אמעריקע צוריק שיסן אויף רוסלאנד, נארט קאריע, סאוט קאריע, יעדער האט היינט אטאמישע באמבעס. און אונז ברעכן מיר זיך נאכנישט ווי מען האלט אונז האבן מיר נאך א פראבלעם אז די אינגעלייט האבן נישט וואו צו וואוינען אין בית שמש און מען מוז וואוינען אויף א בית הקברות. כ'האב ווען געזאגט ווען די רבנים זאלן זיין ערנסט וואלט מען מגייס געווען מ'וואלט צוזאמגענומען געלט פון די גרויסע גבירים וואלט געלאזט פאלן די צען צוואנציג מיליאן דאלער און געבויט אויף אן אנדער פלאץ. נאר דער גביר שרייט אז דוד שמידל מעג גראבן אין אלע מינע פלעצער אין גאנץ ארץ ישראל, אז מ'האט געבויעט סאטמארע שטעטל אין ירושלים אויף קברים, פארוואס זאל איך מיך יעצט לאזן קאסטן? לאמיר גיין ווייטער אזוי און פארטיג. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'דא א פראבלעם מיט די הצלה, כ'האב ענק אייביג געזאגט ס'איז דא רעיפס און זיי ווייסן וואס צו טון, זיי ווייסן ארויסצונעמען און זיי נעמען א DNA און אין די האספיטל און מ'קען זיי גארנישט טון ווייל יעדער ארבעט מיט זיי מיט, איך האב געטענה'ט ווי דאונט ניד דעם, ס'איז א ביטער אומגליק, מ'געט זיי צופיל פאוער. יעצט איז געווען א מורא'דיגע מעשה, א ווען איז אריינגעפארן אין א קינד האט אים פארקריפלט, און די מאמע האט עס געוואטשט פון די ווינדאו, מען האט גערופן די הצלה, מען האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל אריין, און זיי האבן נישט געזאגט גארנישט פאר די פאליס, זעט אויס זיי האבן געוואוסט ס'איז א איד צו וואס, דעי ווארנט אינטערעסטעד אז מען זאל איינזעצן א מענטש, זיי האלטן אז דאס איז די, דאס מיינט דער אייבערשטער אז יעדער רוצח זאל ארום גיין אין די גאס, אויב דאס מיינט דער אייבערשטער, נו פארוואס האט ער געהייסן אז מען זאל בויען ערי מקלט? און וואס איז משה רבינו געווען אזוי איגער צו בויען אן ערי מקלט בשעת מען איז נאכנישט אריין אין ארץ ישראל, ס'וואלט נישט קולט געווען ביז נאכדעם ווען די אידן גייען אריין אין ארץ ישראל. וואס זעהט אויס אז משה רבינו האט געזעהן אז דאס איז פון די וויכטיגסטע זאכן וואס איז דא, פאר זיין הסתלקות מוז ער דאס מסכם זיין, ווייל ער האט געוואוסט ס'וועט זיך נישט אויפהערן אזאלעכע משה רייניצערס מיט משה פרידמאן'ס. און נאך אסאך אזאלעכע רוצחים. יעצט הגם משה רייניצער און משה פרידמאן זענען מזידים, זיי באלאנגען נישט אין אן ערי מקלט, אבער משה רבינו האט געזען אז ס'וועט זיין שוגגים אויכעט, ס'משל הקדמוני, הקדמוני של עולם, דער אייבישטער וואטשט אז דער איז שולדיג געווען אין מיתה און דער איז חייב געווען אין מיתה, גייט יענער ארויף אויפן לייטער און פאלט אויף יענעם אראפ. קיצור, ס'איז א ביטער אומגליק, און מען דארף וואטשן אז אפילו בשוגג זאל עס נישט געשען. למעשה די הצלה האט אויפגעפיקט דעם מענטש, דעם בחור, ער האט געהאט א צובראכענעם פיס, א פרעקטשערט פיס, מען האט אים אריינגעפירט אין לוטערען האספיטל און מען האט אים געגעבן סערוויס. ער איז געגאנגען די אפס האט אפגעקאלט די הצלה און געפרעגט פארוואס רופט מען נישט די פאליס, האט א ספאוקסוואמען פאר די הצלה געזאגט, הע הע הע יעצט זעמיר געוואויר געווארן סודות, wow. אונז האבן אלץ געוואוסט אז זיי לאזן נישט ס'זאלן זיין פרויען הצלה וועגן צניעות. ניין, אינעם אפיס איז דא א ספאוקסוואמען, דאנט ווארי אבאוט איט. די חברה האבן זיך ווי צו אינדזשויען, זיי לאזן נאר נישט פרויען זאלן ארומלויפן ווייל זיי ווילן נישט אז אונז זאלן מיט זיי האבן צוטון. זיי האבן א ספאוקסוואמען. עניוועי, די ספאוקסוואמען האט געזאגט אז ס'איז נישט די פאליסי פון די הצלה צו קאלן די פאליס. דאס איז וואס איך האלט אין איין שרייען, דעם לאו מוז מען איבערדרייען. אויב די הצלה קאלט נישט די פאליס, דארף מען מאכן זיכער אז די קאמפעני מוז אונטערגיין, דעי העוו טו בי לאקד אפ, קלאוזד לאק סטאק ענד בערל, און די חברה זאלן גיין אין דזשעיל. זיי האבן אוודאי געוואוסט אז ס'איז עפעס א ווען, א גרינע ווען, מ'האט זיי געזאגט, האבן זיי געקלערט ס'איז א אידישע ווען, זיי מאכן א שווייג. זיי קענען נישט האבן לאוס אנדערש ווי די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט, יעדער ווער ס'זעהט א היט ענד ראן איז מחויב צו קאלן די פאליס, דאס איז א ריכטיגע היט ענד ראן, ווען דאס זאל זיין א גוי וואלט מען שוין געמאכט זיכער אז די פאליס זענען דא. מען וואלט אפילו געהאט ווער ס'האט געהארגעט חזקאל שמש אויכעט, רענטא. די פראבלעם איז דא אויכעט אז עס איז דא א איד ווער ס'האט געהארגעט דעם שטארק, אדער א יד ישראל באמצע. ווען נישט וואלטן זיי דאך געהאט גראד ווער ס'האט עס געטוהן. כ'האב מזל ס'איז נאך ר' שלמה אהרן קעלנער'ס ערע, ווייל ווען ס'וואלט ווען געווען פאר זיין ערע וואלטן זיי מיך ארויפגעשטעלט אויפן סטענד, טשארלס היינס מיט משה אבי המוסרים. יא, די חברה האבן אלעס געקענט. זיי האבן ארויפגעשטעלט רענטא, א גוי וואס איז נישט דארט געווען אפילו. יא, ס'איז גוט. דאס איז אויך איינע פון די זאכן וואס אונז ארבעט מיר, אדער אום זיי צושפארן אדער אום זיי קאמפלייען צו די לאו, זיי זענען נישט אבאוו די לאו, און די זעלבע אויך מיט די שומרים. חזקל רוט האט געבעקט אפאר שקצים וואס זענען ארום געגאנגען מיט גאנס און זענען ארום געגאנגען מיט רעדיאוס אום שבת און ער האט געזאגט אז מען מעג, און אונז דארף מען ליידן, ווי ס'איז דא א קעיס באהאלט אונז עס, יעצט איך האלט אז די פאליס דארף זיך גארנישט זארגן, זיי זאלן גיין גראד צו די אגודת ישראל זאלן זיי ארויסגעבן די ווידיאו, עס וועט מען באלד געוואויר ווערן ווער עס האט עס געמאכט.

ווי דאונט וואנט אז אונזערע ווידיאוס זאלן ווערן באקוקט ביי די אגודה מיט וועד הרגלים לדבר און וועד די פאר שקצים די רבנים. אונז זעמער שוין ענדערש מסכים אז די לעבאוויטשעס זאלן עס באקוקן. דאן אונז זעמער נישט געקומען אויף אמעריקע און אונז האמיר זיך נישט באזעצט אין ווילימסבורג אז אונז זאמיר מקבל מרות זיין פון א רב פון א רעבין פון א פאלעטישען, ווי קעים היער טו בי ע סיטיזען אוו די יוניידעד סטעיטס ענד ווי דיזערוו אלל די בענעפיטס דעט עוורי סיטיזען דיזערווס, ווי דיזערוו די פירסט אמענדמענט, פרידאם אוו ספיטש, משה אבות המוסרים וועט אונז נישט אנטאן אז ווייל ער האט דער איד איז דער בלאט א קשר בוגדים און קיינער טאר נישט האבן קיין נייעס און מ'זאל אונטערברענגען די אלע דער שטערן דעם בליק דעם באריכט דעם דעיס דעם יענץ אונז האמער מיט משה'ן גארנישט בעיסיקלי איז משה א משוגענער דעטס אלל הי איז און א מסור.

און זיי האבן געוואלט צוריק נעמען ווילימסבורג זיי זאלן זיין באלעבאס, און קיינער האט זיך נישט געלאזט, נישט נאר דאס מען האט אפילו דעם אייגענעם אהרן פון קרית יואל ארויס געווארפן, ביקאוז וויר פעד אפ אויף דיס קיינד אוו גארביטש, מ'האמיר געזען ס'האט נישט געארבעט אין יוראפ און ס'ארבעט נישט דא, שוין יעצט זאל מיר גיין ווייטער. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, איך האב געדארפט אנקומען לעצטנס צו טריפס פון קאר סערוויסעס, היימישע, זיי טוען א מורא'דיגע גוטע ארבעט, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען ווייל איך וויל נישט בירא דשתה ביה מיא לא תהדר ביה קלא, אין א קוואל ווי דו האסט געטרינקען איז ווארף נישט צוריק א שטרויכלינג. כ'האב אבער געוואלט זאגן פאר ממש אפאר דאלער, כ'ווייס נישט וויפיל ס'קאסט, איז דא איינער וויינבערגער, ס'איז דא אנדערע אויכעט, וואס זיי לייגן אריין אינסייד די סורקעט טעלעוויזשענס אז מ'קען אלעס זעהן. דו ביסט א וואוילער אינגערמאן, דו גייסט טוהן א וואלענטערי טריפ, יא? עטס שרייטס דאך אז קרויז מיידל איז א שיקסע, וועגן דעם האט זי זיך אנגעטשעפעט אין נחמיה.

די פאקט וואס זי האט א קראנק קינד קענסטו זי מפתה זיין, ווען זי איז אליין קראנק קענסטו זי מפתה זיין, אזוי שטייט אין שלחן ערוך אין הלכות נידה אז ווען די פרוי איז קראנק טאר איר די מאן נישט אנרירן ווייל ער'ט זי מפתה זיין, סא וואס גייט עטס דעמאלט טון? עטס האבן אזאלכע קעיסעס ווי נחמיה, עטס האטס די געלט צו באצאלן און עטס האטס צייט צו זיצן פופציג יאר, ער גייט דאך נישט ארויסקומען קיינמאל, סא איך וויל ענק בעטן א טובה, לייגטס אריין אין די קאר ס'זאל זיין אלעס ריקארדעד, טו מיר א טובה, דאס איז זייער א וויכטיגע זאך. מיט דעם האב איך אים געגעבן אזא מתנה וואס קיינער האט אים נישט געגעבן. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך. ס'איז דא מענטשן וואס זיי גייען צו נחמיה וויזיטן. זענען געווען דארט פורים, זיי האבן געהאט א משתה היין. אז ער האט זיך אנגעשיקערט אביסל, אזוי הער איך, און ער האט געזאגט ס'האט זיך אים געלוינט צו קומען זיצן דא פֿופֿציק יאר, אבי ער האט ארויסגעטראגן די שיקסע פון ווילימסבורג. כ'וועל זאגן נחמיה אפאר זאכן, די שיקס האסטו שוין ארויסגעטראגן פון ווילימסבורג פאר דו ביסט געגאנגען זיצן, דו האסט זי ארויסגעטראגן ביי די צוועלף און דו האסט זי געטאטשט און בועל געווען און ארויפגעלייגט אויף איר פינאט באדער און ארויפגעלייגט אויף איר א ברענעדיגן פלעשלייט, דעמאלטס האסטו זי ארויסגעטראגן, זי איז נאר נאך געווען ווייל זי האט דא א מאמע מיט א באבע. אבער זי איז אוט, און דו שמוציגער הונט וואס דו ביסט נאך געגאנגען זיך אויפשטעלן גיין זאגן, זי איז איינגעשטאנען ביי די באבע און זי האט גענומען מעדיקעיד אויף די מאמע'ס נאמען, וואט ע לאו לייף קריעטשער יו נאו, נחמיה, אז מען האט דיר אראפגענומען פופציג יאר איז עס ממש א פלא פון הימל, דו וואלסט געדארפט זיצן דרײַ הונדערט, נישט נאר מען זאל דיר נאכגעבן פון הונדערט און דרײַ אויף פופציג. זיך אנגעכאפט אז אן ארעמע פרוי האט גענומען מעדיקעיד האט זי גענומען צו אביסל פוד סטעמפס און זי האט באדינט איר באבען, וואט א שעים, דאס איז סאטמער, יעצט ווען דאס איז געשעהן האב איך געזאגט יעצט קומט ארויס דער עכטער פנים וואס סאטמער איז, די שאלה איז נאר וועבערמאן איז א מלאך און ער איז אן אמעריקען בארן ווי איז ער אזוי משוגע געווארן, דער תירוץ איז ער איז אויך א סענסטריט בוי. ער איז געווען דער דרייווער ביים ברך משה האט ער געדרייווט, ער האט געזען וואס דאס הייסט די געהעריגע נבילה אויף די וועלט, א מענטש וואס האט מאכל נבילות און טריפות געווען דם און חלב און בשר חמורים און שפנים און ווער ווייסט וואס נאך, א איד וואס האט זיך געקענט אויפשטעלן זיין סיגעטער רב'ס א קינד און די ישמח משה'ס אן אוראייניקל און אנפרעסן די גאנצע שטאט, ווען נישט דער שייגעץ טוט עס דעם באטער רב האט מען נישט געטראסט אויף הכשר, מען האט געוואוסט ער איז אן עם הארץ. ווען מ'האט געוואוסט וואסער א שטוב דער באטער רב האט געהאט אינדערהיים נעבעך נאך די קריג עניוועי סאו בקיצור די די שיקס האסטו שוין ארויסגעטראגן מיט צוויי ווען זי איז געווען צוועלף איז נישט געווען וועגן דעם גיין יעצט זיצן און נאך א זאך וואס דו האסט געוואלט זאגן ס'נאך געבליבן אסאך אנדערע שיקסעס אויך אין שטאט נאכדעם זאגט ער אז עס קומט אן עונש ווייל ער האט איינגעזעצט דעם יתום שאלאמאן אי לאו לייף דו. וועגן דעם קומט דיר דער עונש אז האסט איינגעזעצט שאלאמאן דו האסט געוואוינט בעילות אסורות יעדעס מאל האסט געטוהן א בעילה אסורה סיי מיט איר סיי מיט די זינגער מיידל וואס איז געשטאנען און טעסטיפייד מיט דיר פרא דיך סיי מיט דעם אנדערן מיידל פון קרית יואל איך געדענק אפילו נישט וויאזוי זי האט געהייסן די אלע בעילות אסורות

וואס האסטו געוואלט פון דעם יתום? דער יתום האט נעבעך געוואלט ערליך חתונה האבן. ער איז געווען אינטערעסירט, ער האט צוגעזאגט זיין טאטן אויפן טויטן בעט ער העט זיך פירן ערליך. ביסטו געגאנגען דו האסט אים אראפגעברענגט. און נישט נאר דו האסט מיט איר געוואוינט, נאר נאכדעם אז זי האט שוין געוואוסט וויאזוי מען וואוינט האט זי שוין געהאט אנדערע בויפרענדס. סאו דו האסט א פראבלעם דאס איז וועגן דעם געקומען? ניין ניין ניין נחמיה דו ביסט דאך טועה אין די סוגיא. דו לערנסט עס נישט גוט אפ, ס'איז זיך דיר געקומען ווייל דו האסט בועל געווען מיידלעך, און יעדעס מאל איז געווען אן איסור, און אמערסט ביסטו געגאנגען און דו האסט אימפרעגנעטעט א גורל און דו האסט געמאכט אן אבארשען, דאס איז רציחה. בקיצור איך וויל וויסן וואס דו האסט נישט געטון, וואס דו האסט יא געטון זעהן מיר דאך, דער אייבערשטער איז א רחום וחנון האט דיר געגעבן נאר פופציג יאר, יעצט הער איך אז ער האט א שידוך געטון. האט א שידוך געטוהן ברוך השם מיט א קינד, א זוהן, אין אוסטראליע. קודם, ס'געט מיר אסאך חיזוק, ווייל אונז האט מען געמיינט אז משה אבות המוסר פיהרט די וועלט, אז ער העט נישט לאזן שידוכים טוהן העט נישט גיין, און אז ער העט יא לאזן העט יא גיין. נאך א מזל משה דו רעדסט דיר נישט איין אז דו פיהרסט די קינדער וואס ווערן געבוירן, ווייל כ'האב געמאכט ברוך השם א שמחה פון אן אייניקל אין ביטווין.

און מ'האט אלס חתן כלה געלאזט דעם שידוך. פארוואס? קען זיין זיי זענען געוואויר געווארן ווער זיין טאטע איז געווען. בענדזשעמין, בנימין, האט גענומען באלד הונדערט טויזנט דאלער וואס מ'האט געגעבן צו ראטעווען אידן פון יוראפ און מ'האט עס אריינגעלייגט דא אין טאש און מ'האט אים איינגעזעצט מיט די רעבעצן. און אדער אייזיק אדער די ברודער גאר געבוירן געווארן אין די תפיסה. פארט ער יעצט און קומט, און די אלע ווייבלעך קאלן מיך אפ, ס'איז דא א גרושה מיט קינדער, ס'איז דא אלמנות, זאג איך אים, חס ושלום, טאטש אים נישט מיט א טען פוט פאול, און טאמער איז דא איינע וואס האט נאך קינדער, האב איך איר געזאגט, חלילה, דו טארסט עס נישט טון, זאלסט בלייבן אליינס א גאנץ לעבן, אבער מיט דעם חזיר זאלסטו נישט טון גארנישט, העסט חתונה מאכן די קינדער, וועט מען רעדן ווייטער. נאכדעם באפאלט מיך איצעלע פימפ, איצעלע גליק פון די התאחדות און זאגט. דו רייסט אראפ דעם גאלאנט רב, פרעג איך אים וואס האט ער געטון פאר מיר? וואס האט ער געמיינט? מיין בלוט איז הפקר? בסך הכל איך האב עס געטון זיך אנצונעמען פאר אידישע קינדער וואס זענען נעבעך, זיי האבן נישט וואו צו גיין, און ער האט געטון וואס מען טאר נישט. עניוועי, איז געגאנגען נחמיה, זיצענדיג אין תפיסה האט ער א שידוך געטון, שטעל דיר פאר, דאס איז דאך א מורא'דיגע זאך, נחמיה, נישט משה אבות המוסר פירט די וועלט, דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, און מ' יום קודם יצירת הולד האט ער אלעס פארשריבן מיט אלע דורכגייענישן. יעצט, ס'דא א מעשה אין די גמרא אז ס'איז געווען אזאלעכע מענטשן וואס זענען די רוימער, ס'איז געווען אזאלעכע מענטשן רוימער וואס האבן אריינגעלייגט אידישע יונגלעך און מיידלעך אין געוויסע תפיסות אדער אין געוויסע שיפן, און זיי האבן געהאלטן אז די חברה וועלן האבן א גוד טיים און סוף וועט זיין ולדות, עס וועט קומען קינדער, אזוי ווי נחמיה האט אנגעמאכט א קינד. מען זאל אים נישט מאכן אן אבארשן אין אינדיע, זיי מוזן ניצן פאר שקלאפן. עניוועי, דערציילט אונז דא די גמרא אין מסכת גיטין דף נ"ז עמוד ב', אמר רב יהודה אמר שמואל, ואיתימא רבי אמי, ואמרי לה במתניתא תנא אז מען האט עס געלערנט אין א ברייתא, מעשה ס'איז געווען א מעשה, בד' מאות ילדים, פיר הונדערט יונגלעך וילדות און פיר הונדערט מיידלעך, שנשבי זיי געווארן פארכאפט לקלון. קלון מיינט א שיף. וואס די שיף איז געפארן פון ארץ ישראל ביז רוים, און וואס האבן זיי געוואלט? אז זאלן טון זנות, הרגישו בעצמן, האבן זיי זיך געשפירט, סיי די יונגלעך און סיי די מיידלעך, למה הם מתבקשים, פארוואס מ'האט זיי אריינגעלייגט אין אזא שיינע לוסט רייזע שיף, אמרו האבן די מיידלעך געזאגט, אם אנו טובעין בים, אויב אונז מיר אריין שפרינגען אין ים, מ'זאל נישט זינדיגן, אנו באין לחיי עולם הבא, עמער קומען צו חיי עולם הבא אדער נישט, דאס הייסט א מאבד עצמו לדעת, צו וועלן מיר קומען לחיי עולם הבא. דרש להם הגדול שבהם, האט זיי דער עלטסטער גע'דרש'נט, שטייט אין פסוק. ס'איז א פסוק אין תהלים קפיטל סח, פסוק כג, אמר השם דער אייבישטער האט געזאגט, מבשן אשיב אשיב ממצולות ים. דער אייבישטער זאגט איך וועל דיך צוריק ברענגען פון בשן, און איך וועל דיך צוריק ברענגען פון דעם מצולות ים פון די טיפעניש פונעם ים. מבשן אשיב מיינט מען כ'על דיך צוריק ברענגען פון די ציין פונעם לייב, אפילו פון די ציין פונעם לייב על איך דיך צוריק ברענגען, און אויך על דיך צוריק ברענגען פון מצולות ים, די וואס זיי דערטרענקען זיך אין ים פארן אייבערשטנס וועגן זאל נישט זינדיגן. כיוון ששמעו ילדות כך וויבאלד די מיידלעך האבן דאס געהערט, קפצו כולם ונפלו לתוך הים זענען זיי אריין געשפרינגען אין ים, נשאו ילדים קל וחומר בעצמם ואמרו האבן די יונגלעך געמאכט א קל וחומר און זיי האבן געזאגט מה הללו שדרכן לכך מה דאך מיידלעך וואס דער דרך איז מען זאל וואוינען מיט זיי און זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אריין געשפרינגען ענדערש אין ים אריין מען רעדט נישט אז צו וואוינען מיט א מיידל ווען זי איז נישט פארהייראט, מען רעדט ווען זי איז פארהייראט איז דאך דאס דער סדר. איז איז רש י מסביר דא אז זיי האבן אנגעהויבן צו כאפן אז זיי זענען געבליבן פֿיר הונדערט בחורים, עט מען זיי לאזן דא אויף די שיף אז זיי זאלן טוהן משכב זכר. אויב מה דאך פרויען וואס זענען צוגעוואוינט מען זאל מיט זיי וואוינען ווען מען מעג רעדט מען, האבן זיי אריינגעשפרינגען אין ים, אנו שאין דרכינו לכך, אונז וואס אונז זעמיר זיכער נישט צוגעוואוינט צו מאכן משכב זכר, דאס איז דאך נאר א נייע קראנקייט אז יעדער איז אינוואלווד דערין, על אחת כמה וכמה איז דאך זיכער אז אונז גיימיר נישט זינדיגן, אונז דארף מיר זיכער אויפגעבן אונזער לעבן, אף הם קפצו לתוך הים זענען זיי אויך אריינגעשפרינגען אין ים. ועליהם הכתוב אומר אויף זיי, זאגט דער פסוק, כי עליך הורגנו כל היום, א גאנצן טאג האבן מיר זיך געהארגעט פארן אייבערשטן, נחשבנו כצאן טבחה. דאס איז א פסוק אין תהלים מד, פסוק כג. בקיצור, דאס איז געווען די מעשה וואס איז געווען אין חורבן ביי חורבן בית המקדש מיט די פיר הונדערט יונגלעך און די פיר הונדערט מיידלעך. יעצט, מען דערציילט א מעשה אז דער פני יהושע האט געהאט זייער א שלעכטע פרוי, האט ער איר געהייסן קאכן זופ, האט זי אים געקאכט פלייש, האט זי אים געהייסן קאכן פלייש, האט זי אים געקאכט פיש. געפערליך, פני יהושע איז דאך געווען א גאון עולם און א תופס ישיבה אין דייטשלאנד אין די גרויסע שטעט אין פראנקפורט האבן די תלמידים געזאגט רבי וואס גט'סטו זי נישט כ'מיין ס'איז דא א וועג ארויס פון אזא שלאג, פלעגט ער אלץ זאגן איך קען איר נישט גט'ן ווייל זי איז פון די פיר הונדערט, האבן די תלמידים געפרעגט רבי וועלעכע פיר הונדערט? האט ער זיי דערציילט די מעשה וואס כ'האב ענק יעצט דערציילט אין די גמרא. ער האט דערציילט אז זיי זענען ארויפגעקומען אויף יענע וועלט האט מען זיי ביידע געגעבן עולם הבא. האבן די מיידלעך אנגעהויבן צו שרייען נאו וועי! אונז זעמער געווען די ערשטע וואס אונז זעמער אריינגעשפרינגען, אונז דארף מען קריגן עולם הבא, זיי? זיי האבן דאך שוין נישט געהאט מיט וועם צו זינדיגן. גיי זיי מסביר אז עס איז געווען משכב זכר אויך אינוואלווד אזוי ווי רש"י איז דאס מסביר. אז זיי האבן געקענט נעבעך זינדיגן צווישן זיך משכב זכר. האט מען גע'פסק'נט אין הימל אז זיי קומען ביידע אראפ אויף די וועלט. און די מיידלעך גייען חתונה האבן מיט די בחורים, און זיי ווילן מאכן זיכער אז זיי וועלן צוקומען צו עולם הבא מיט דעם וואס זיי האבן זיך עס פארדינען, זיי האבן זיך געגעבן א הארד טיים, און זיי וועלן בלייבן ערליך, און האבן זיך עס צוזאם ערליך פארדינט, אזוי דערציילט די וועלט. כפנים איז אזוי, דער נחמיה וואלט געדארפט זיצן אינדערהיים, ער וואלט דאך נישט געטארט גיין אין א תפיסה. פארוואס? ווייל כ'האב א סלייט סוספישאן אז דאס מיידל וואס ער האט גענומען פון אוסטראליע, איז א תלמידה פון אברהם הערש בעק ימח שמו, א ברודער וואס, ער הייסט ר' משה בער בעק, ער איז מורא'דיג קעגן ציונות, ער האט א ברודער וואס ער וואוינט אין אסטראליע, דער רב אין אסטראליע, ער האט איבערגענומען דעם מעלבארן רב, ער האט פארקויפט תחתונים און בראס פאר פרויען האט ער איבערגענומען זיין פאזישן. דער אברהם הערש בעק זאל נעמען אלע אידישע קרענק שוין אן עק, דער שייגעץ דער בעק. דער רב, איך האב געטראפן צוויי בחורים אין אוסטראליע זענען ביידע אראפ פון וועג ווייל פאר מען האט געבאקן מצות האט ער זיי אויסגעטון די הויזן און ער האט זיי געקוקט צו זיי האבן שני שערות אונטן צו זיי האבן שוין האר אין די בארד ס'איז דאך א חזר א מנוול און איינער האט מיר געזאגט מילא אז ער האט געוואלט זעהן צו איך האב האר האט ער מיר אראפגעצויגן די הויזן אקעי איטס וואן טינג באט וואס האט ער געטאטשט דארט זעהט אויס ער האט געוואלט זעהן צו סאיז נישט שומא שומא הייסט אזעלכע ווידערוואקסיגע האר ער האט געוואלט מאכן זיכער אז סאיז שני שערות א חזר ניבול צו משה בער בעק'ס ברודער. סאו דער חזר איז דארטן רב פון קהל עדת ישראל, און דארט איז געווען א מעשה מיט חיה לייפליין, כ'האב ענק שוין דערציילט, איך רוף איר חיה לייפליין, זי הייסט חיה לייפער, זי איז א מאמע פון אכט קינדער, זי איז דעמאלטס געווען פערציג יאר אלט, און זי האט מאלעסטעט די קינדער זייער ביטער, אין עדת ישראל מיידל סקול, דארטן ווי בעק זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק און צרות אן עק. און פון אים זאל אויך שוין נעמען אן עק. אה, אויסגעפליקטער הונט, און מ'האט מיך אפגעקאלט פון אוסטראליע וואס מען טוט, דער רב לאזט נישט מ'זאל גיין צו די פאליס, זאג איך אים די קינדער דארפן האבן העלפ, מען רעדט פון פופצן מיידלעך, און לויט ווי כ'האב געהערט, אנקאנפירמד, איך נעם א דיסקלעימער, האט זי אזוי מיאוס געטשעפעט די מיידלעך, אז זי האט זיי אויפגעעפנט די בתולים אזוי ווי א. מיט די פינגער רחמנא לצלן. אזאלכע זאכן וואס מ'האט דארט געהערט, איך זאג אייך איטס אנבעליוועבל. בקיצור כ'האב געזען די מצב איז צרות, בין איך געגאנגען און כ'האב אים געזאגט, אפשר קענסטו מיר געבן א רעפארם ראביי? האט ער געזאגט יא, איך קאל אפ דעם רעפארם ראביי און איך זאג אים, רעפארם ראביי איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו ווייסט איך בין ארטאדאקס דו ביסט רעפארם, אונז האמיר אסאך דיפרענסעס אבער אין איין זאך זעמיר קלאר אז טשילדרען העוו טו בי סעיף, איז דעט קארעקט אר נאט? זאגט ער, שור ראביי, דערצייל איך אים וואס דא גייט פאר. זאגט ער מיר, איף דיס איז טרו, וויטין טו אווערס די פאליס וויל קלאוז דאון די פלעיס. בקיצור, ער קאלט מיך צוריק, די פאליס איז אריינגעקומען אין די מיידל סקול, זיי האבן געוואלט אינוועסטיגעיטן אבער דער בעק זאל נעמען פון אלע אידישע צרות און קרענק אן עק, האט געזאגט ווער עס וועט קאאפערעיטן מיט די פאליס זאל איך ארויסווארפן. און איינע פון די טיטשערס האבן איבערגעטייטשט וואס דער רב זאגט אז מען קען נישט רעדן. האט ער געווינקט און אים געוויזן פארן רב מיטן פינגער טאמער דו ווילסט נישט איך זאל צושפארן דיין גאנצע מוסד און דעקלערן ענק פאר א קולט זאלסטו זאל מען מיר ענטפערן בקיצור איז ארויסגעקומען אלע שמוץ איך האב גערעדט מיטן סייקיאטריסט דעמאלטס ער האט געזאגט נאן אוו דעם וויל בי מערידזש מאטעריעל ס'איז דא פֿופֿצן מיידלעך אינוואלווד וואס מען ווייסט און פֿיר אדער פֿינף האב איך מיטגעהאלטן ביז יעצט האבן חתונה געהאט און זיי האבן זיך ליידער אלע געגט.

על כל פנים, דארף ער אנקומען צו אסטראליע. יעצט וויל איך דיר ווייזן, אויב א טאטע איז נישט אינדערהיים, וואס ווייסט א מאמע? זי הערט דאך נישט מיין האטליין, ס'איז דאך א אפגעהיטענע אידישע טאכטער. זי וועט גיין אויסהערן מיין האטליין? טוט זי אויסהערן? זי ווייסט נישט וואס ס'איז געווען אין אסטראליע. סאו איך האף נאר אז די כלה איז נישט איינע פון די פֿופֿצן מיידלעך. אדער זי קען שוין זיין א וויקטעם פון די וויקטעמס פון די פֿופֿצן מיידלעך. ווייל די מעשה איז אינגאנצן געשען פאר צוויי אדער פאר דריי יאר צוריק. און דעמאלס זענען זיי געווען פון פֿופֿצן ביז זעכצן יאר די מיידלעך. סא ס'איז א מורא'דיגער אומגליק, ס'א שאד נחמיה אז דו ביסט געגאנגען זיצן, יו שוד האב נאון בעטער דען דעט, ווען דו האסט געהאט דאס קראוס מיידל אונטער דיין הענט און האסט געזעהן ס'ציהט דיך, האסטו געדארפט זאגן עד כאן, אונז גייען מיר נישט ווייטער, איך קען דיר נישט געבן טערעפי, ווייל אויסער דעם וואס דו ביסט נעבעך האסט דיינע פראבלעמען, דו ווילסט נישט צוקנעפלען דעם אויבערשטן באטן, האב איך אויך א פראבלעם, אז איך האב א קראש אויף דיר, איך בין משוגע פאר דיר, ענד דיס איז האו איט שוד האב ענדעד. אבער עם כל זה, טאמער ס'איז נישט פון די מיידלעך צי ווען ס'איז יא פון די מיידלעך זעהן מיר איין זאך, נישט משה אבות המוסרים פירט די שטאט, דער אייבערשטער פירט די וועלט, די זיווג איז אנגעשריבן געווארן נאך מקדמת דנא, נאר ס'האט זיך אזוי געפירט אז הי מעסד אפ און פארטיג, איי ווען איף הי וואודנט האוו מעסד אפ וויאזוי וואלט געקומען דער שידוך, איף הי וואודנט האוו מעסד אפ ווי האט מען געזאגט אין בעלזא אז א איד טוט זיך אן א קנעפל אין בעלזא אינעם העמד ס'הייסט א מאדערענע מאוו, ווייל מיר גייען מיט אזא שטריק צוגעבינדן, שמד'ט זיך א איד אין בערלין. ווען נחמיה וואלט נישט געזינדיגט דא מיט קראוס מיידל, וואלט לייפער נישט באקומען דעם דזשאב אין אוסטראליע, וואלט זי נישט אומגליקליך געמאכט פֿופֿצן קינדער, וואס אונז ווייס מיר וויאזוי דער אייבישטער וואלט די אלע זאכן געפירט, דעטס ביאנד אס, דאס איז די שווערסטע שאלה פון ידיעה און בחירה, וויאזוי דאס ארבעט אינאיינעם. ס'איז דא הונדערטער קבלה ספרים מיט חקירה ספרים, דער של"ה הקדוש האט אנפאנג פון זיין ספר א גאנצע אריכות וועגן דעם, און מיט די אלע הסברים קומט מען צו אז דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, און די אלע זאכן וואס אונז פארשטיי מיר נאר אביסל איז נאר לסבר את האוזן, אבער באמת, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, משה רבינו זאגט, הודיעני נא דרכיך, זאגט ער זייער פיין, וראית את אחורי, נאכדעם וואס עס וועט אלעס דורכגיין וועל איך דיר קענען זאגן פארוואס. אבער פאר ס'גייט דורך, ווי קען איך דיר זאגן? די סמך מם וועט עס הערן וועט ער זיך שטעלן ער צו וועלן שטערן. ס'איז געווען אמאל א תלמיד איז געווען זייער קראנק פון א גרויסן רעבן. דער רבי האט זיך איינגעשפארט און געזאגט תהילים. סוף ס'איז נישט געגאנגען און ס'איז נישט געגאנגען. ער איז אביסל געזונט געווארן און צוריק שוואך געווארן. זאגט אים דער רבי, גיב מיר א תקיעת כף אז דו'סט קומען אויף יענע וועלט, וועסטו מיר זאגן וואס דארטן טוט זיך, וויאזוי דאס כ'האב אזויפיל איינגעשפארט פאר דיר און דו גייסט פון די וועלט, און זאלסט מיר אלעס פארציילן. אפאר וואכן שפעטער איז ער געשטארבן און ער איז געקומען צום רעבן האט אים געזאגט צוויי זאכן די ערשטע זאך זאלסטו וויסן אז ווען דו האסט דיך איינגעשפארט אז דו זאלסט מיך ראטעווען מיין לעבן האסטו דיך געלייגט אין סכנה ווייל דער אייבערשטער האט געהאט א חשבון איך האב געדארפט נאכאמאל אראפקומען איך האב געדארפט ווערן געבוירן ביי אן אנדערן וועגן א שידוך וועגן א זיווג דער אייבערשטער פירט דאך זיין וועלט מען מעג בעטן דעם אייבערשטן און נאכדעם אז ס'געשעהט נישט ווייסט מען דער אייבערשטער פירט די וועלט ווי עס דארף צו זיין. און נאכדעם האט ער אים געזאגט, דאס וואס דו האסט דיך אזוי איינגעשפארט, און דו האסט נישט געקענט פארשטיין פארוואס, האט מען דיר עס געוואלט מודיע זיין, נאר ווייל דו ביסט אזא גרויסער צדיק האט מען דיר עס נישט מודיע געווען. מען האט דיך געוואלט ארויפרופן דא אין הימל, און דא זאלסטו זען אז אלעס איז ריכטיג. וואלסטו געשטארבן יונגערהייט, דו וואלסט נאך געשטארבן פאר מיר. ס'איז דא א מעשה, רבי ר' מיילך האט אמאל צוגעזאגט א בן זכר פאר א חסיד, און רבי ר' מיילך איז אוועק, און דער איד איז געקומען צום ציון און זאגן, רבי האסט מיר צוגעזאגט, איז רבי ר' מיילך איז אים געקומען אין חלום און האט אים געזאגט, דו ביסט מיין תלמיד, איך וויל דיר זאגן, איך בין ארויפגעקומען אויף די וועלט זעט מען אלעס פארקערט, מען זעט עס אנדערש, מען זעט עס מיט אן אנדערען ברילן, אז דו טוסט טראגן בלויע ברילן זעט אלעס אויס בלוי, אז דו טוסט טראגן גרינע ברילן זעט אלעס אויס גרין, דא זעט מען אלעס דעם אמת, פארוואס מען דארף דורכגיין די נסיונות, די יסורים מיט אלעם, און וויאזוי דער אייבערשטער וואלט ווען געמאכט ווען דאס וואלט נישט אזוי געווען, וויאזוי עס וואלט יעצט געקענט געשען, דאס איז אלץ.

על כל פנים, סאו דאס איז די זאך. מ'דארף וויסן אז ווען נחמיה זינדיגט נישט וואלט אפשר די לייפער'ס אויך נישט געזינדיגט, און במילא וואלט אלעס געווען הכל על מקומו בשלום. נאר ס'האט זיך אזוי געפירט. זעט מען דאך אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, און ווער שמועסט נאך טאמער זי איז נישט פון די פֿופֿצן מיידלעך וואס זענען געווארן נעבעך געטאטשט, איז זיכער גוט. זעט מען אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, ער קען זיצן אין תפיסה פארשפארט און מ'עט אנטראגן א שידוך, און דער איד העט זיך אנטוהן גרינע ברילן ער העט נישט זעהן קיין שלעכטס, ער העט מען האלטן אז דאס מיידל וואס האט אים איינגעזעצט איז געווען סתם א שיקסע, ער העט גלייבן דעם ווערזשן אוו די סטארי, און ממילא אים זיינע קינדער קענען חתונה האבן ווייל זיינע קינדער זענען גארנישט שולדיג, און דאס וואס כ'האב געשריגן צו דעם גאלאנטער שייגעץ וואס האט געגעסט אונטערגעשריבן א בריוו קעגן מיר. מיינע קינדער האבן דיר עפעס געטון? סא יעצט באצאלט דיר דער אייבערשטער מיט דיין ווייב און מיט דיינע קינדער. געקומען דער רעווערענד מוני פון אמונת ישראל, געווען א שידוך גרייט פארטיג, האט ער געזאגט חלילה טוה נישט דעם שידוך. נא נא, יעדער באצאלט זיין ביל, דאנט ווארי. עס איז נישט אז די קינדער זענען נאך נישט שוין אין חרם געלייגט, איך האב אנגעקאכט, איך האב געפרעגט, זיי האבן מיך געלייגט אין חרם שלא ברשות שלא בצדק. זיי זענען אלע צוריק אין חרם ווייל איך האב געזאגט אדרבה, אבער למעשה מיינע קינדער האט מען דאך נישט געלייגט אין חרם. אזאלכע רשעים די חברה, זיי ווייסן נישט וואו איין און וואו אויס, אזא צעלאזענע פערד, חרמות, האט שוין נישט געלייגט הונדערטער יאר חרמות, איין ווילנער גאון וואס איז געווען אזא גרויסער קדוש וטהור, אין די ליטא רעכנט מען זיך מיט זיין פסק אזוי ווי קעגן צוויי ראשונים אפילו, איין ווילנער גאון האט געלייגט דעם בעל שם אין חרם, אבער אויסער דעם, איצעלע פימפ דארטן מיט משה. אבי אבות המוסרים, און סרול האגער המצרי וואס ער טאטשט פרויען בהוד יפיו, און ער מאכט משכב זכר מיטן טאטנ'ס תלמידים, און די אלע וואס הייבן זיך אן מיט א פ', פראמאוויטש, פראנצוז, און פינקעסאוויטש, און אפילו א ריש, ראזענפעלד, נישט ראזענבערג, נאר דער דיין ראזענפעלד, איין שטיק מרה שחורה, און ער האט נאר צוויי קינדער, צו וויפיל ער איז אויך א וויקטים פון סרול האגער המצרי, ער איז מיט אים אויפגעוואקסן. און דער שייגעץ האט דיסיידעד ער גייט ארויס שטעלן א חרם אויף מענטשן, דו ווייסט וואס א חרם איז בכלל? דו ווייסט דו ביסט נישט אוטאריזירט צו שטעלן א חרם? דו ביסט גארנישט, ביסט א זון פון א טאטן וואס האט אפגע'גנב'עט גאנץ וויזשניץ און האט זיך געבויעט אן עמפייער און ער לאכט פון יעדן. דאס אלעס וואס ער האט געטון האט ער ארויסגעמעלקט פון ארעמע אינגעלייט וואס האבן געארבעט פאר א דאלער. און ער האט אריינגעשטעלט אפאר נואפים און זיי ווילן פירן וויזשניץ. דאס איז אלעס וואס דו ביסט, דו האסט א רעכט צו מאכן חרמות? נאר וואס, ס'איז דיר גוט געגאנגען, וואטש יעצט ס'גייט אנהייבן נישט גוט צו גיין. שוין, יעצט האטס מיר אלע א גוטן, א פרייליכן, א לעכטיגן שבת.